כ'האב געוואלט זאגן פאר אלע חשוב'ע צוהערערס אז יעדער נעמט פאר גרענטעד אז מען פרעסט די באטטען נאמבער וואן און דאס איז דער נייער שיעור. געווענטליך איז עס אזוי נאר אסאך מאל איז דא ימים טובים צייט, ס'איז דא חנוכה פורים צייט, אסאך מאל איז דא מערערע שיעורים, אסאך מאל איז עס נישט דא א גאנצע וואך, ארויפגעלייגט ווייל ס'איז א קורצע וואך מאך איך אזוי אז איך נוץ אן אנדערען קעסטל סאו מ'זאל אויסהערן אייביג די מעניו צו וויסן אויף וועלעכן קעסטל די שיעור פון די וואך איז, א ישר כח. א גוטן ערב שבת קודש, פרשת ויקהל פקודי, ס'איז אויך פרשת פרה, ס'איז דא שיטות אז פרה איז אויך די קריאה מן התורה, פרה איז מטהר טמאים און מטמא טהורים, דאס מיינט עס איז אזוי, דאס וואס עטס האטס געשריגן אז נחום ראזענבערג'ס האטליין איז א מנוול'ישע האטליין, דאס איז גאר מטהר טמאים, און דאס וואס עטס האטס. געשריגן אז ס'דא א משמרת הצניעות, דאס איז גאר געווען מטמא טהורים. ברוך השם איך באקום גוטע גריסן, איך בין אזוי צופרידן, אין ארץ ישראל איז דורך דער חק אז אלע תלמוד תורה'ס, ס'דא עפעס א גרויסער רב וואס ער איז אונטער דעם, אין אלע תלמוד תורה'ס וועט מען גיין לערנען פון היינט און אן וואס דאס הייסט משכב. זכר. נישט אז דער בחור זאל מיינען אז דעם אות ברית קודש האט דער אייבערשטער באשאפן אז ער זאל זיך שפילן דערמיט, און ער זאל זיך אריינשטופן אין זיין חבר אונטן דארט ווי יענער איז מוציא רעי, ווי ער גייט ארויס גדולים. נישט דאס איז באשאפן פאר סעקשועל פרעשור, און נישט דאס. און ס'איז אויך נישט באשאפן נאר פאר דעם אז מ'זאל גיין קטנים און גדולים, ס'איז אויך באשאפן אז מ'זאל זיך אפהיטן בקדושה וטהרה. און איך געדענק די ערשטע מאל ווען כ'האב געזאגט. סאך יארן צוריק וויאזוי דער אבר פון א זכר איז געשעיפט איז האבן זיי געגאנגען זיי האבן עס ארויף געלייגט אויף אלע אינטערנעט פי דער מנוול איך האב סך הכל נאכגעזאגט א טורי זהב אויפן שלחן ערוך און כא עס איז ווערט געברענגט נאך אין די ראשונים וועגן דעם אז עס איז געמאכט אז אפילו מען רירט נאר אן ביי א מענטש ווי ער גייט ארויס גדולים, מען רירט נאר אן מיטן אות ברית קודש הייסט עס שוין א ביאה בכולה נישט א ביאה במקצת און מ'איז חייב כרת דערויף פארוואס דער אייבערשטער האט אזוי געשעיפט דעם פי האמה אז ס'זאל זיין אונטן זאל עס נישט האבן א קיין שום גיד נאר די גאנצע גיד זאל זיין ש און במילא איז עס פון די הארבסטע זאכן וואס איז דא, גייסט אין מקווה האסט א קישוי אבר שטופסט דיך אריין צו יענעם ווייסט נישט ווי ווייט דו ביסט אנגעקומען האט מען געלאכט מען האט עס ארום געשריבן איבעראל מען האט געמאכט ליצי ליצנות. און למעשה ברוך השם דער עולם האט אויסגעהערט און דער עולם האלט אז איך בין גערעכט, איך רעד כסדר אין ארץ ישראל מיט אלע מחנכים מיט אלעם, די וואך הייבט זיך אן נאך א נייע זאך אויכעט, ס'זענען געקומען די לייט צו מיר, דיין מאמע איז אוועק, אפשר טוסטו תשובה, זאג איך תשובה? ווען מ'איז געקומען צום ליובאוויטשער רבי'ן אז ער ארבעט צו שווער און ער דארף עפעס אויפגעבן ווען זיין רעבעצן איז אוועק, האט מען אים געזאגט דער רבי זאל נישט אזוי שווער ארבעטן,

געמאכט ביי אן אראבער, דער אראבער איז אויכעט קעגן טשיילד מאלעסטינג, און ער האט געזאגט ווער ס'עט אים קומען שטערן עט ער אים ווייזן ווי ער וואוינט, און ס'גייט זיך, מ'גייט עס קענען הערן, א לאקעל טעלעפאן קאל אין גאנץ ארץ ישראל, אה ס'עט אים קומען די משמרת הצניעות און זאל מען עס אראפנעמען, ממילא האט די חרדישער עולם שאדן, איך האב נישט קיין שאדן פון דעם, ס'איז אנבעליוועבל וואס מ'האט געטון מיט אונז.

מען וועט לערנען די הארבקייט דערפון, מען וועט לערנען די סענעטערי חלק דערפון, ווי ווייט מען ווערט קראנק דערפון, און דאס אלעס דארף מען לערנען, און מען דארף מיט מיידלעך אויך לערנען, אט מען קען דאך נישט געווינען די גאנצע וועלט מיט איין מאל, און וועיר ווארקינג נאו אן די גערלס אלסא. דיין מיידל דארף וויסן אז זי טאר זיך דארטן נישט שפילן, ס'איז דא אראבער, די פרומע, וואס זיי מאכן א ברית פאר א מיידל אויכעט, זיי שניידן אפ דעם אבר, זאל נישט צוקומען צו א ארגעזם, ס'איז דא אזא אן אראבער א גורו האט עפעס כ'ווייס הונדערט טויזענט פאלאוערס, ער ווערט. פינף און צוואנציג ביליאן, BILLION, ביליאן דאלערס. ער האט איינגעפירט לעצטנס אז יעדער זאל זיך אראפנעמען די ביצים, די טעסטיקלס, פארוואס? ווייל אזוי ווי דעמאלטס קען מען נישט צוקומען צו קיין קישוי אבר און צו זרע לבטלה, און מען לויפט נישט נאך נאך קיין זכרים, ממילא קומט מען נאנטער צו גאט. א נייע משוגענער, איי ער קען נישט נאכדעם האבן קיין קינדער? דאס איז. יעדער מיט סעלף מעיד רעלידזשענס, אזוי ווי סאטמאר, סאטמאר האט יעצט אויך געמאכט א מען מעיד רעלידזשען, טאר נישט רעדן פון דעם, דאס האט די רבי זכרונו לברכה געוואלט, די רבי האט געזאגט מען זאל רעדן מיט די קינדער, עניוועי, איז בקיצור איז מען יעצט געוואויר געווארן אז דער גורו, ער אליינס, אויסער דעם וואס ער האט טעקס עיוועיזשען גניבות, אבער ער האט געוואוינט מיט פרויען, ער איז א פארהייראטער מענטש און ער וואוינט מיט פרויען, נאר דיר זאגט ער, זיי דיך מסרס, כדי דו זאלסט ווערן נענטער צו גאט, דאס איז טיפיקעל משמרת הצניעות, טיפיקעל סאטמאר, אלע יארן געווען אזוי, זיי נעמען געלט, זיי טוען כל דבר אסור, יענער טאר נישט, עניוועי איך האב הנאה פון דעם ברעיקטרו, היינט האט מען מיר מודיע געווען אז ס'איז פינישט, די געים איז אווער, דער איז נאט גאנע בי עני מאר אוו דיס גארבידזש, באהאלטן פון בחורים, א בחור גייט ערליך אין די מקווה ווייסט נעבעך פון גארנישט, ס'הייס וואסער, ווערט אים א שטיקל קישוי אבר, קומט אן אלטער חזיר און שטופט זיך אריין אינעם בחור, אדער טאמער דער אלטער חזיר איז נאך אין די כוחות שטופט ער אריין אינעם בחור, וואט קיינדא גארבידזש וואז דיס. און מענטשן פרעגן היינט נחום ביסט דאך אזוי גערעכט, מ'האמיר אייביג געזען ווי ס'געשעהט אין פאבליק, ווי געווען א נארמאלער מענטש זאל שרייען רבותי דאס איז מניוולת, קיינער האט זיך נישט געעפנט דאס מויל יעדער איז אנטלאפן מ'האט נישט געזען מ'האט נישט געזען נאו נאו איטס גאנע סטאפ ס'עט זיין א טאלק אוו די טאון אם ירצה השם און מיידלעך דארפן אויכעט לערנען. די וואך האט דערציילט א מיידל אזוי, הערט א מעשה, זי איז פון מאנטריאל פון. סקווער, פון די חשוב'סטע פון סקווער, נישט שקצים, פון די חשוב'סטע, שטוב מיט קינדער, זאגט אזוי, איר קלאס איז געווען דרייסיג מיידלעך, צוואנציג האבן געהאט בויפרענדס אן דעילי בעיסיס, און דאס איז נאך, דאס איז אלעס נישט דורך געגאנגען מיטן אינטערנעט און מיט די טמא'נע כלים, זיי האבן אלעס געהאט, ס'איז געווען אבער א חורבן, זאגט היינט איז חיים געגאנגען מיט לאה, מארגן געגאנגען חיים מיט שרה, און אזוי האט מען זיך געטוישט, און יעדער האט געוואוסט און מ'האט זיך קיינמאל נישט. געהאט. וויאזוי קען דאס טאקע זיין? ווייל דער סקווערער רבי האט פארקויפט אסאך גארבידזש, ער האט געזאגט אז דער טשערנאבלער, מיר האבן עס אויך דעמאלטס געזאגט, דער סקווערער רבי, ווען איך האב געהאט צו טון מיט הערשי בראון, זאגט דער הייליגער טשערנאבלער האט געזאגט, ווען איינער הערט און זעט אזאלכע מנוולישע זאכן איז א סימן ער איז אויך פארכאפט, זאג איך, ווייסטו וואס, איך בין אויך פארכאפט, איך בין אויך פארכאפט, באט דעט דאזענט טשעינדזש די סיטועשאן, און דאס האב איך יעדן איינעם געטענה'ט, יעדער האט געטענה'ט, דו קענסט רעדן פון שמירת הברית, מי יאמר זכיתי לבי, זאג, ווייסטו וואס, איך בין אויך נישט קיין שומר הברית, איך טריי אדער פאל איך דורך פאל איך דורך, ווייל איך גיי מיך נישט קריגן מיט ענק אויף די פרינציפל, ווייל איך ווייס וואס עטס ווילן, בין אמאל אריינקומען אין א סטאר, אין א בעקערי אין ווילימסבורג, איז איינער געט זיך דארט א רוף אן פאר ר' אברהם מאיר פויגל, זאגט ער איר ווייסט די גרויסע יחוס מיט יוסף הצדיק, איך האב דאך אויכעט מיטגעמאכט יעצט א פרשה מיט יוסף הצדיק, און ער דערציילט אים ס'איז ארויפגעקומען א פרוי זיך געזוכט א דזשאב ביי אים אין די ביזנעס, זאגט איך האב אויך מיטגעמאכט דעם נסיון, זאגט אים אברהם מאיר פויגל, וואו בין איך דיך מקנא, ביסט דאך פון די צדיקי הדור, זאגט ער יא, ס'איז נאר דא איין חילוק צווישן מיר און יוסף הצדיק, יוסף הצדיק האט זיך גובר געווען אויפן יצר הרע און איך בין דורכגעפאלן, דאס איז וואס דא גייט פאר, ווייל דו ביסט דורכגעפאלן מיינט נאך נישט אז דו טארסט נישט זאגן קיינעם, נישט וואס איך זאג אז איך בין דורכגעפאלן חלילה, איך מיין נאר צו זאגן זיי האבן אלץ געוואלט וויסן מי יאמר זכיתי לבי ביסט סאטמארער רבי, איך בין נישט סאטמארער רבי, אבער ס'איז דא וואס זענען ארגער פון מיר און ס'איז דא וואס מ'טוט עס בפומבי, איז מען מחויב מוחה צו זיין, נישט ווייל איך בין דער צדיק, איך זאג דיר דעם דבר השם, ווילסט פאלגן פאלג, ווילסט נישט פאלג נישט. אזא אזא שמוציגע די גאנצע סאטמארע צוגאנג צו יעדע זאך די משמרת הצניעות, און די אלע וואס זענען אין משמרת הצניעות למשל די ווייזע מיט די אלע אנדערע, די זענען קיינמאל נישט דורכגעפאלן. דאס זענען שומרי הברית והחסד, די גרעסטע נואפים געווען, געהאלטן מיידלעך פון אכט ניין יאר אין די קאר זיבן זעקס זיבן שעה און האבן זיי אהיים געברענגט אז ער גאר ער האט זי גאר געטראפן און ער גאר פון די משמרת הצניעות, וואט א בעלאוני וואס דא איז פארגעגאנגען, עניוועי לאמיר צוריק קומען צו די זאך, זאג איך, איך האב נישט קיין פראבלעם אז דער טשערנאבלער זאגט אז איך בין אויך פארכאפט, דעטס נאט מיי פראבלעם, באט יו סטיל העוו טו טאלק אבאוט איט אז מ'זאל נישט ווייטער גיין זינקען. עניוועי, סאו האט מען אין טשערנאבל נישט געטארט רעדן, ממילא האט מען אין סקווער אויך נישט גערעדט. ס'האט מיר איינער געזאגט אז ר' משה ניישלאס זכר צדיק לברכה האט געזאגט פארן סקווערער רעבן פארן אלטן אז די מחיצה וואס מ'האט געלייגט אין צווישן די מענער און די ווייבער שיל איז צו אפן, און מען קומט צו צו מכשולות, מען קוקט, סקווערער רבי האט זיך נישט געקענט אויסהאלטן, ער האט געהערט אזא ווארט, סקווערער רבי איז געווען אן איש קדוש וטהור, נאר וואס, אונז האב מיר געהאט א מענטש וואס איז געווען פון די גרעסטע צדיקים, ער האט געהייסן יצחק אבינו, ער האט אויך געהאט אן עשו פאר א זון, ס'איז גארנישט, איט העפענס ביי די בעסט אוו אס, סקווערער רבי איז געווען א צדיק, האט א זון א רשע מרושע און ער נוצט אויס די אלע שייגעץ שטיק, נוצט ער אויס אז מען זאל קענען מאכן זנות, באט עניוועי. למעשה איז אזוי, דערציילט דאס מיידל, ס'הייסט ס'איז שוין היינט א ווייבל, דערציילט זי א מעשה אז מ'האט געוואוינט יעדע נאכט מיט א צווייטן, און דאס איז שוין סקווער, יעצט איך זאג עס מיטן נאמען מיט אלעם, פונעם ווייבל וויל איך נישט זאגן דעם נאמען, אבער די מעשה ארום און ארום זאג איך מיטן נאמען, ווייל טאמער סקווער וויל מען מאכן א לאו-סוט אז ס'איז נישט אמת, אדער זיי ווילן זיך ארום קריגן, וועל איך צו זאגן ווער דאס איז, ס'איז געווען די ארגסטע זאכן וואס איז פארגעגאנגען. האט מען זי געפרעגט וויאזוי דאס האסטו דיך געלאזט ביסט דאך א אידישע טאכטער, די ווער האט געוויסט? נאבאדי נאו, מען האט נישט געוויסט אז מען טאר נישט זיך האגן מיט א בחור'ל, קישן זיך, אריינלאזן אים דארט אויף יענעם פלאץ, ווער האט געוויסט? ווער האט געוויסט אויף וואס דאס פלאץ איז געמאכט געווארן פאר? ס'איז אנבעליוועבל, אז מען איז אינעסענט איז מען אינעסענט. האט זי געזאגט פאר איינעם, זאלסט וויסן, איך הער אויס נחום ראזענבערג מדאשקע לדאשקע יעדע וואך, איך האב קליינע קינדער אין שטוב און איך גיב זיי אלעס איבער, איך האב גאר קליינע קינדער, איך וויל נישט זאגן ווי אלט זיי זענען ווייל באלד וועט מען טרעיסן ווער דאס איז, זאגט זי פרעג זיי וואס מען מעג און וואס מען טאר נישט און ווער ס'מעג דיך אנרירן און ווי מען מעג זיך אנרירן און אז דו אליינס טארסט זיך נישט אנרירן און שפילן זי האט א כ'וויל נישט זאגן וואס זי האט א יונגל צו א מיידל צו ביידע ווייל מען קען איר נאכגיין מען וועט איר נאכדעם רודפ'ן דאס איז דאך רשעים די גאנצע סקווערע חסידות איז געווארן איין שטיק רשעות באט עניוועי למעשה דערציילט די מיידל ווייטער ווען זי האט געדארפט א שידוך טון זי האט אפילו נישט געוואוסט אז זי האט געטון אן עוולה האט זי פארציילט פארן חתן דער וואס האט געדארפט ווערן איר חתן האט אים געזאגט זאלסט וויסן

אזא פשוטע זאך אז זי האט נישט געטון קיין פעלער, האט איר דער בחור געזאגט לאמיך דיר עפעס זאגן, איך בין אויכעט איינער פון די בחורים וואס האבן ארומגעהאנגען און ארומגעשטופט מיט די מיידלעך, ס'איז דאך א פערפעקט שידוך, שפעטער ווען זי איז געגאנגען צו כלה קלעס האט מען איר געזאגט, זאלסט וויסן דו ביסט אן אומגליקליכע מיידל, דו האסט מזנה געווען און ס'איז א צרה, נאכדעם האט זיך אנגעהויבן א גאנצע שאלה וואס דער דין איז, ווייל אזוי ווי עס איז איר בויפרענד, דער וועם זי איז געווארן א האח א כלה, ער איז גאר א כהן, זיך אנגעהויבן א מעשה צו זי מעג חתונה האבן מיט א כהן צו זי איז נישט נבעלה לפסול לה, איז אז מען רעדט פון די סוגיא וויל איך ענק זאגן, איך בין געווען א בחור אין די ישיבה און דער הייליגער רבי דער דברי יואל האט געוואוסט אלעס וואס דארט גייט פאר און אונז האבן מיר געלערנט א סוגיא פון רוב וקרוב, איז אויך געווען די גמרא אין כתובות נבעלה בין הקרונות, איך ווייס נישט וואס האט עטץ משוגע געווארן לעצטנס מען טאר נישט רעדן גארנישט, אונז זעמער געווארן היי אדער סעקסי אויף די גמרא ווייל ס'איז. שטייט נבעלה בין הקרונות, מ'האמיר געלערנט די גאנצע סוגיא קלאר, און מ'האט עס געלערנט טיפערהייט צו פארשטיין וואס די פני יהושע טוט אויף, און וואס דאס איז קרוב און רוב ובנמצא, קאמאן הערטס אויף מיט די גארבידזש שוין, מ'מעג לערנען מיט א בחור וואס דאס הייסט את זכר לא תשכב משכבי אשה, דער בחור גייט אין מקווה און ער ווייסט נישט וואס טוט זיך מיט זיך, איז אז ס'קומט א איד מיט א לאנגע ווייסע בארד און דער. איד כאפט אים אן מיטן אות ברית קודש, מיינט ער דאך אז דאס מעג מען, והא ראיה דער אלטער איד טוט דאך עס, אונז האבן דאך אויך געמיינט אז מען מעג עס ווייל דער מלמד זעקס אזייגער ווען ער האט אהיים געשיקט די קינדער און ס'איז געווארן שוין טונקל און ווינטער האט ער געהייסן געוויסע א יונגעלע יעדן טאג אן אנדערע זאל בלייבן דארטן און אדער האט ער געמאכט אז דער בחור זאל אים מאכן מציצה בפה אדער האט ער געמאכט דעם בחור מציצה בפה. סאו אונז האב מיר געהאלטן אז דאס איז מותר לכתחילה, און ברוך השם די מעסעדזש איז ארויס, די מעסעדזש איז ווארלד ווייד, קיינער טאר דיך נישט טאטשן און נישט מאכן קיין מציצה, שטעל דיר פאר דער מוהל וואס ער דארף מאכן מציצה בפה זאגט די גאווערמענט מען טאר נישט מאכן, און דא די דו ביסט שוין לאנג ביסט א בחור פון זיבן אכט ניין און צען יאר גייט מען דיר מאכן מציצה בפה, פוי, און נאכדעם גייט ער אהיים און ער קישט זיינע קינדער מיטן אייניקל מיט זיין ווייב. ס'איז דאך אזוי גרויליג געווען, מען האט דאך געלעבט אין אזא מין סעספול, די גמרא זאגט אז ווען די אידן זענען געווען אין מצרים זענען זיי געווען אזוי ווי א תרנגול המנקר באשפה, אזוי ווי א טשיקן וואס ער דרייט זיך אין שמוץ, אזוי נידריג איז מען געווען, דאס טייטש אזוי, נישט מען האט געזינדיגט, נאר ווייל ס'איז דאך נישט געווען, מען האט דאך נישט געזינדיגט, ס'איז געווען אפגעהיטן, נאר וואס די גמרא מיינט ארויסצוברענגען, זיי האבן נישט געוואוסט ווען צו עסן, זיי האבן מ'האט געגעסן א גאנצן טאג, ביז ס'איז געקומען משה רבינו האט זיי געשטעלט א זמן ווען מען עסט און ווען מען גייט שלאפן.

טאר נישט אריין שטופן אין אחור, מען האט נישט געוויסט די אלע זאכן, מען האט נישט געוויסט אז מען טאר נישט מוציא זיין זרע בידיים, ווייל דער רבי האט דאך עס געטון מיט אונז, און בעסער געזאגט ווער האט אונז אויסגעלערנט אז מען קען מוציא זיין זרע בידיים, ווער האט עס אונז אויסגעלערנט? עס האט עס אונז אויסגעלערנט די מלמדים אין חדר, אוודאי ס'איז געווען אזאלכע ברוך מרדכי'לעך אויך, ס'איז געווען אזאלכע מקווה חזירים, אבער ווער האט עס אונז אויסגעלערנט באופן עקרוני?
די מלמדים!
זיי האבן געציפט אין אחור און זענען געווארן פרענדלי נאר מען האט זיך געטאטשט פארנט, דעי דיד איט! און אונז האמיר דאס געדארפט צושפארן און לאזן ס'זאל אנהאלטן אזוי פאר די נעקסטע צוויי דריי דזשענערעישאנס דעמאלטס וואלט נישט געווען קיין אידן בכלל, ס'וואלט נישט געבליבן קיין אידישקייט, אונזער גאנצע אידישקייט איז אז אין די וואכן האמיר צוויי אותות, איינס איז.

און אז טאמער דו האסט נישט די צוויי עדות ביסטו דאך אינגאנצן נישט קיין איד, און וועגן דעם פאלן ארויס אזויפיל טויזענטער קינדער פון אידישקייט, זיי האבן מיר געזאגט אין ארץ ישראל זענען מודה מתוודה אז איך בין גערעכט געווען, ווען זיי הערן דאך מיך שוין אויס זיבן אכט יאר, ווען זיי ווען זיי פאלגן דעמאלטס און זיי וואלטן אויסגעלערנט די בחורים די פרייוועט פארטס אוו די באדי און די מיידלעך און זיי וואלטן אויסגעלערנט אז קיינער טאר זיי נישט טאטשן וואלט מען געראטעוועט זיבן אכט יאר קינדער, דו ווייסט וואס דאס הייסט? אין סאטמאר רופט מען אויס צווישן אלע זייערע בתי מדרשים רופט מען אויס מינימום פינף אדער זעקס. זוך עס יעדן פרייטאג צונאכטס. יא, מאך דאס, מאלטיפליי דאס אויף יעדע וואך, און מאלטיפליי דאס אויף אסאך וואס מען רופט נישט אויס אין סאטמאר, און מאלטיפליי דאס אויף נאך הונדערט און פופציג בתי מדרשים וואס איז דא אין ווילימסבורג וואס אין קיין איינעם קען איך נישט אריינגיין דאווענען, און מאלטיפליי וויפיל קינדער מען וואלט געקענט ווען ראטעווען. און אזוי ווי מען האט זיי נישט געראטעוועט איז דא צווישן צוואנציג און פינף און צוואנציג טויזנט דראפ-אוטס אין ווילימסבורג. טענק יו ווערי מאטש עוועריבאדי. און די גאנצע משמרת הצניעות און די אלע וואס האבן זיך גערופן זענען הייליגע מענטשן און זאליקא דער פערד ער האט זיך געשפילט אין סיגוט מיט א בחור מיט זיין בויפרענד ווערצבערגער יעצט קומט ער אן מיר גייען פראטעסטירן קעגן בנימין נתניהו בנימין נתניהו איז נישט אזא בעל עבירה ווי דו דו האסט געלאזט אונטערגיין דעם רבינ'ס מוסדות בנימין נתניהו ווער ס'וואוינט אין ארץ ישראל האט ער אים רעפרעזענטעד. אבער דו האסט דאך אומגעברענגט אונזער הייליגן רבינ'ס מוסד, פארוואס? ווייל הערשל קלאר, דער פעסי, דארט מיט דעם יצחק שטערן, די האבן דיך געפירט ווי אן אייזל, און דו ביסט אן אייזל. פון דעם וואס דו זיצט אויפן רבינ'ס שטוהל קענסטו זעהן וואסער א שפלות הדור ס'ליגט ווען מ'זעהט כאטש א נארמאלן מענטש. סא דאס איז דער מטהר טמאים ומטמא טהורים. רבותי, וועיק אפ, ענד סמעל דע קאפי. יעצט עמער גיין ווייטער. מענטשן פרעגן וואס דארפסטו רעדן אזוי גרעפיק, וואס דארפסטו דאס אויסלערנען יענץ, איך וועל דיר זאגן זייער פשוט, ס'איז דא יעצט אין בני ברק א איד, ער האט א שטוב מיט קינדער, און ער וויל ווערן א פרוי, ער רעדט זיך איין ער איז א פרוי, ער האט זיך אלץ ליב געהאט צו דרייען ביי זיין מאמע'ן אין בעדרום וואס האט געמאכט די שייטל, ער האט א שטוב מיט קינדער, און ווען די ווייב און די קינדער פארן ערגעץ אוועק, טוט ער זיך אן א שייטל, און טוט זיך אן אירע קליידער און ער גייט ארויס אין בני ברק ווי א מיידל. מען דארף רעדן פון אלע קראנקהייטן וואס איז דא, ביקאוז יו נעווער נאו, אזא מענטש אז ער שפילט מיידל קען ער זיך דאך דרייען צווישן מיידלעך, און דערווייל איז ער א זכר און ער קען בועל זיין נקבות. און עס איז נישט צניעות, כ'האב ענק אלע טיף טייער אין דר'ערד עטס באצאלן אזא פרייז פאר דעם רשעות האט עטס אנגעטון פאר די קינדער די זיבן אכט יאר, ס'איז מער. פינף יאר האב איך געשריבן בריוון פאר רבנים ביז איין שייגעצער רב קאלט מיך אפ, ווייסן מיר בעסער ווי דו וואס עס גייט פאר אז זאל מען נישט רעדן דערפון פארוואס? העהעהעהע ווייל דאס איז אונזער רעוועניו דאס איז אונזער פרנסה וואט א דזשאוק די ערב רב זענען די סמך מם אליינס נישט קיין ערב רב די רבנים זענען דער סמך מם אליינס בלבוש אנושי. מ'האט געזאגט אז היטלער איז געווען א שד, בלבוש אדם, דאס זענען אלע רבנים היינט, שדים בלבוש אדם, שין דלת, ימח שמם וזכרם, זאל זיי אהיים קומען ביי זיי אין שטוב, זייערע קינדער מיט די אייניקלעך זאלן נישט זעהן קיין נחת, אלע זאלן זיי אפפארן, די אלע וואס האבן צוגעהאלפן פאר די פעדעפיילס, און די אלע וואס האבן פרובירט אונטערצוברענגען די עסקנים וואס זיי טוען. ס'איז דא עפעס א פרוי, אויכעט ווידער מאנטריאל, זי איז, כ'מיין זי איז א אלמנה, זי איז א גרושה, ווייסעך נישט, מ'מוטשעט איר שטארק זי זאל נעמען דעם גאלאנטער עלעגאנטער רב, דעם עלעגאנטער חזיר, מ'מוטשעט איר. קיצור זאגט זי הער אויס, איך הער אויס נחום ראזענבערג, איך קען דעם מענטש נישט נעמען, איך האב מורא פאר אים. פרעגט מען זי, ס'הייסט ביסט משוגע, דו הערסט אים אויס? מ'טאר נישט אויסהערן. זאגט זי, קען זיין מ'טאר טאקע נישט, אבער איך האב די זאך אינסייד. אוט אויס, קאלן זיי מיך אפ די עסקנים, קוק ער האט דיר שוין געטוהן שידוכים, מען דארף אים, מען דארף אים זעהן ארויסצוהעלפן, מען דארף, מען דארף, מען דארף, מען דארף. האב איך געזאגט אזוי, וואס זאל איך זאגן, אז ער איז נישט קיין חזיר, אז כ'האב געזאגט א ליגנט, ס'איז געווען ביי אונז איינער וואס ער האט נעבעך דארטן אין, ס'איז געווען אין אונזער בית מדרש, ער האט געהייסן זלמן עפשטיין, האט ער בועל געווען א בחור, דער בחור האט קיינמאל נישט קיין שידוך געטוהן, און ער נאך היינט ער דרייט זיך נעבעך. זיין שווער איז געווען ר' משה יאסל שווארץ איז עס געוואויר געווארן ווייל דער בחור איז געקומען אים דערציילן, איך האב מיך געדרייט אין בית מדרש, און קוים האט ער מיך אנגעכאפט, נאכדעם האט ער מיך בועל געווען, נאכדעם האט ער מיך אריינגעשלעפט אין מקווה. למעשה האט משה יאסל מייזעלס געהייסן דעם בחור זאל שווערן אויף א ספר תורה אז ס'איז ליגנט, ער האט נאר געוואלט טשעפענען, און וואס איז געווען צום סוף? זלמן עפשטיין איז געווארן א משגיח ביי די. אתרוגים, און ער האט געקאשט פיטמות נישט נאר פון די אתרוגים נאר פון די שיקסעס. שבת נאכמיטאג איז א איטאליענער שיקסע ארויס פון זיין בעדרום אין האטעל, יעצט איך וואלט נישט גערעדט פון אים ווייל ער איז אן אויסגעשפילטע זאך, מ'האט אים ארויסגעווארפן פון די אתרוגים יארן צוריק, אבער היינט איז ער דער בארבאן פון די הויפט משגיחים אויף כשרות, וויל איך ענק פרעגן, קען מען אים טראסטן? טינק אבאוט איט. דאס איז וואס דא איז פארגעגאנגען, יעדער איז אנגעקומען נאר מיט טאר נישט, מ'מוז מ'מוז שווערן אז ס'איז נישט אמת געווען, וואט. וויי! קום ארויס מיטן אמת, איך האב חזירים, און מען וואלט אפגעלאזט דעם שידוך וואס וואלט דען געווען? איך ווייס נישט וויאזוי זיין ווייב האט מיט אים געלעבט די אלע יארן, און איך ווייס נישט וואס וויפיל יארן ביז מען האט אים געכאפט וואס ער האט געהאט דארטן איטאליענער שיקסעס, ווען מען קלויבט די אתרוגים, סטאפ די גארביטש, איך וויל נישט הערן מער די אלע שטותים, עניוועי, סאו דער עלעגאנטער גאלאנטער זאגט יענער, זאגן די עסקנים אז איך זאל צוריק ציען, איך זאל זאגן ס'איז נישט אמת, וואס איך זאל שווערן אויפן ספר תורה אז ס'איז נישט אמת, ס'איז יא אמת. נאר וואס ווילסטו פון אים? זאג אים זייער פשוט ער זאל ארויסקומען מיט א בריוו אז מען טאר נישט בעקן חזירים און מען דארף גיין צו די פאליס. דאס וואס ער האט ארויסגעגעבן א בריוו קעגן מיר איז דאך נאר אז די חזירים זאלן האבן א קיום. געב ארויס א בריוו אז איך האב מיך געשטעלט אויף די אנדערע זייט. דעמאלס ברויך ער שוין נישט אז איך זאל בכלל זיך אריינמישן. האט ער זיך געשטעלט אויף די ריכטיגע זייט. יעדער הייבט אן ער איז א רחמנות רחמנות. ער איז א רחמנות. ער איז א רחמנות ווייל נאכגעלאפן מענטשן. און איך וויל זאגן פארן גאלאנטער חזיר זאלסט נאך א זאך טון וואס איז זייער וויכטיג. זאלסט ארויסווארפן זלמן לייב שווארץ פון זיין דיין ראש הקהל, ער איז אויך א חזיר, ווען ער האט געהאט ליבערס האט ער מכשיל געווען, איך ווייס נישט וויפיל, איינעם ווייס איך זיכער וואס ער האט ביז היינט, ער האט חתונה געהאט זיך גראד געגט, ער האט נישט געקענט נעמען מעריד לייף, און ער דרייט זיך. ארויס מיט אים אויך, די חזיר, קלין אוט יור האוז. און נאכדעם זאגן זיי, קוק האסט ברוך השם א שידוך געטון, א קודם כל האב איך נאך צוויי שידוכים צו טון, איך האב א זון וואס איז איינע פון די חשובסטע בחורים אין ארץ ישראל, און ווען ס'גייט דורך די גאנצע אינפארמעישן זאגט מען ס'איז זייער גוט אבער דער טאטע, ווייל איך טענה אימער ער באלאנגט נישט אין ארץ ישראל, ער באלאנגט נישט דארט, ווייל די סיקריקין חברה גייען אויס מוטשען דעם, ווער ס'עט זיין דער מחותן אז ס'עט זיין א שרעק, דא לאכט מען זיך אויס פון זיי, קיינער איז דא נישט, אמעריקע איז א פרי קאנטרי, באט עניוועי, נישט דאס איז די פוינט וואס איך וויל ארויסברענגען. דאס גייט קאסטן, מען דארף געבן א דירה אין ארץ ישראל, אבער למעשה בר מן דין, אויסער די אלע זאכן איז דא דא נאך זייער א הייקלע פונקט, איך פלעג רעיזן אויף א יאר א האלב מיליאן דאלער פאר מקוואות ווי א פעני, היינט קען איך צום היימישן עולם נישט גיין, איך האב מיר מיינע מענטשן וואו איך גיי נאך, היינט ס'נאך דא מענטשן, איך מאך נאך ברוך השם מקוואות, ברוך השם זיי האבן געגרינדעט דריי מקוואות ארגענעזעישאנס, איינס אין אמעריקא, איינס אין יוראפ, און נאך ערגעץ אין איסטערן יוראפ. אלעס איז געווען ווייל זיי האבן געוואלט נחום ראזענבערג אונטערברענגען, איך האב געזאגט מהיכי תיתי, איך האב געהאט א זיידן וואס ער האט געמאכט א ספר מטה אשר, דאס איז זייער א גוטער סעלער ספר, מען האלט עס אין איין איבערדרוקן, און ווען מען איז געקומען צו מיין פעטער אדער צו מיין מאמען צו מען מעג עס איבערדרוקן ווייל אונז האבן מיר דאך דעם זכות, מיין מאמע האט געזאגט מהיכי תיתי זאלסט עס איבערדרוקן צוויי מאל, אדרבה איך בין אויפן זעלבן אופן אויסגעשטעלט, קענסט טוהן מאך געזונטערהייט נאר מאך ס'זאל זיין כשר, אבער למשל ס'איז דא יעצט א זאך, די עדה החרדית טוט נעגאושיעטן מיט מיר, זיי ווילן צושפארן דעם שוויץ. ווייל דאס וואס איך זאג אז מען שטופט יענעם אין אחור פאר יעדן בחור וואס ער גייט דארטן פון מיר און מען כאפט זיי אן ביי די ערווה, דאס איז אן אמת, עס איז שוין געווען א דיון פאריגע וואך, ס'טוט זיך שוין אפאר חדשים, אבער שוין געוען א דיון פאריגע וואך און יעצט גייט זיין נאך א דיון, איז די איינציגע פראבלעם איז געבליבן ווייל פאריגע וואך האט מען געזאגט אז דאס האלט אויס די ווייבערישע מקווה, איך וויל דיך פרעגן עפעס א זאך. ס'איז געווען אמאל ווען מ'האט גערעדט מ'מעג יא נעמען געלט פון די מדינה נישט נעמען געלט האט ר' שלמה זלמן אויערבאך געזאגט מה טוט אויף, דאס געלט פון אמעריקע פונקט אזוי טרייף. זאגט ער, נעם געהעריג פון די מדינה, ס'איז כשר'ער געלט. די זעלבע זאג איך ענק אויכעט. עטס האטס א פראבלעם אויסצוהאלטן די מקווה, מדינת ישראל געט געלט פאר מקווה'ס, זאלן זיי געבן פאר די מקווה אויכעט. צו מאכן זנות, לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב איז אסאך א טרייפענערערע געלט ווי די געלט וואס עטס האטס. סאו וואס הייבט עטס אן א מעשה ס'וועט מען אויסהאלטן נישט אויסהאלטן, נאכדעם זאג איך דעם רב. אמאל איז ביי מיר געווען גארנישט צו מאכן א האלב מיליאן דאלער, דער מענטש וואס האט איבערגעבויט די מקווה דער פון גאלדען פלאו, ער הייסט וויינבערגער, דער מענטש האט מיר דעמאלטס געזאגט ווען כ'האב מיך ארומגעשלאגן, זאגט ער איך בין מסכים אויסצוהאלטן די פרויען מקווה אויך, האט ער געגעבן עפעס א מיליאן דאלער אויף אויפצופיקסן, געלט איז א פראבלעם? מען האט יעצט איבערגעבויט א מקווה, ריספלער צו ווער האט איבערגעבויט א מקווה דארטן, א מענער מקווה, האט אריינגעלייגט א מיליאן דאלער, געלט איז א פראבלעם? אה, ס'נישט קיין פראבלעם, נאר למעשה היינט קען איך מיך נישט אונטערנעמען, כ'האב געזאגט איך קען מיך אונטערנעמען א פערטל אדער העלפט פון דעם סכום. עה, איך קען מיך היינט נישט אונטערנעמען. פארוואס? ווייל די חברה האבן מיך געלייגט אין חרם. איך כאפ נישט וואס זיי האבן געטון. זיי האבן דען מיך אונטערגעברענגט פערסענלי? איך האב ברוך השם צו לעבן, ברוך השם בהרחבה. איך מאך חתונה, קיינער קומט מיך נישט געבן קיין געלט. איך ברויך נישט ברוך השם פון קיינעם. נישט וואס ווען איך ברויך וואלט מען געגעבן. זאלסט וויסן דא איז אזאלכע רשעים דא געבט מען נישט קיין צדקה. דאס געלט גייט דא דא א גרויסער עסקן מענדלאוויטש. געלט גייט פאר אים אין טאש און נאך אפאר גרויסע מענטשן, ס'גייט נערגעץ נישט, איך האב ברוך השם חתונה געמאכט שוין אסאך קינדערלעך דא אין ווילימסבורג, קיינמאל איז קיינער נישט צוגעקומען מיר אפערן א דאלער, ס'זענען אזויפיל הכנסת כלה פאנדס, הכנסת אורחים, קופת חתנים, קיינמאל איז קיינער נישט צוגעקומען מיר אפערן א פעני, חוץ איין מאל איז געווען איינער, הייסט רבי הלל דוב גאנץ, כ'האב געוואוינט מיט אים דעמאלטס אין איין הויז, ער איז צוגעקומען, רבי נחום כ'זעה האסט א שידוך געטוהן, אונז וויל מיר דיר געבן אפאר טויזענט דאלער. זאג איך אים רבי הלל דוב, דו זאלסט זען איך זאל טון שידוכים, געלט ברויך איך נישט ברוך השם, געלט געבט מיר דער אייבערשטער, אבער אחוץ דעם איז איינער מיר אמאל געקומען געבן אן אפער, עטס האטס אמאל געגעבן פאר אן ארעמאן אן אפער? אפאר חברה וואס זיצן ביי די שיסל גנב'נען אראפ, סאו פארקויפטס מיר נישט ענקערע ציטקעס, איז למעשה ס'קומט יעצט צו רעיזן געלט, האב איך אים געזאגט ליסן. דו דארפסט צושפארן דעם שוויץ עניוועי ווייל איין טאג גייסטו האבן א לאוסוט ווייל אזוי ווי ביי אונז חברה שמד'ן זיך נעבעך אפ זיי האבן נישט קיין מורא צו מאכן א לאוסוט און חוץ פון דעם איז עס נישט קיין כבוד פארן אייבערשטן יעדעס מאל ווען מען גייט פראטעסטירן קעגן די געי שרייען זיי עטס האטס א משכב זכור באד ווייל ס'איז אויף אלע בלאגס איך האב עס ארויפגעשטעלט סאו אונז זעהן מיר אויס ווי פאטאש דו גייסט דיך שלאגן פאר משכ קעגן משכב זכור און דו אליינס אונסט אזא באד האב איך אים געזאגט איך קען מיך אראפזעצן מיט ענק איך קען ענק זאגן וויפיל איך קען ענק שיקן איך האב מענטשן כ'קען מאכן חודש'ליך וואס מ'עט אריינשיקן די געלט, אבער דאס טאר נישט ווערן אנגעהאלטן וועגן דעם זאל מען האלטן עס אפן ווייל די האסט נישט קיין געלט, קודם איז לא תביא אתנן זונה און נאכדעם איז עס א חילול השם, און נאכדעם ווי ריין און ווי אפגעהיטן קען אזא פרוי נאך אזא מקווה ווערן ווען דאס גאנצע איז געבויט אויף זנות, און איך האב אים אויך געזאגט אז ס'איז דא, אויבן איז דא אזאלכע צימערן, איך ווייס נישט צו היינט איז עס נאך דא, ס'איז געווען מקווה'ס, איך האב געהאלטן מען טאר עס נישט נוצן ווייל ס'איז געווען אין די הייך, ס'האט געטראפנט, ס'איז זחילה הניכרת, פלעגן דארט אריינגיין נכים, א מענטש פעלט א האנט, פעלט א פוס, פלעגט ער דארט אריינגיין, איז געקומען בחורים, זיי פלעגן דינגען אזא מקווה, ס'האט געקאסט כ'ווייס נישט צוואנציג דרייסיג שקל א שעה, און ס'איז געווען די גרעסטע זנות, האט מיר געזאגט א בחור, ווען מ'האט געענדיגט אין די מקווה פרייטאג נאכמיטאג, איז געווען מער.
זרע לבטלה, וויפיל ס'איז געווען וואסער, יעדער האט זיך דארטן געטוהן כל דבר אסור, מוציא געווען זרע, און געטוהן משכב זכר, צוויי בחורים פלעגן עס דינגען, זיי האבן באצאלט די קאסט, און זיי האבן געהאט א פיינע ווארעמע מקווה, ווייסט נעבעך, עניוועי האב איך אים געזאגט, דאס דארף מען אלעס פארעכטן, און דער עולם וועקט זיך שוין אויף צוביסלעך. סאו זאג איך פארן דעי מענטשן וואס זיי עסקנען פארן עלעגאנטער ער האט דען מיך אומגעברענגט קודם האט ער זעקס זיבן אדער אכט יאר אומגעברענגט טהרת ישראל ער האט אונטערגעברענגט קדושה וטהרה ער האט אונטערגעברענגט דעם לאו פון ואת זכר לא תשכב משכבי אשה דעיס האבן זיי אויפגעטוהן מיט דעם זיי האבן מיך פערזענטליך ברוך השם נישט אומגעברענגט און נאכדעם האבן זיי אויפגעטוהן אז מהיום והלאה קען מען נישט רעיזן דעיס מינע געלט. יעצט סקומט פאר זומער קאלט מיך אפ א רב קומט ארויס אבער קומט אזוי מזאל נישט קענען זעהן אז איר זענט געווען דאס איז א וועג? איך זאג דעם רב זייט נישט ברוגז אז איר האט מורא פאר ר' יצחק שטערן מיט דעם וועלפער מיט דעם עלפער זוכט זיך אן אנדערן איך מוז ארויס קומען זיצן דארט א גאנצן טאג און איך מוז אויכעט זעהן אלע זאכן איך מוז עס דורך גיין אמאל דארף איך צוריק קומען און אז מען דארף אנפילן מיט וואסער זיץ איך ביי טאג און ביי נאכט ביז ס'ווערט אנגעפילט א שיעור מקווה און דאס איז נישט קיין געימס איז איט מעיק אפ יור מיינד. אם השם האלקים לכו אחריו, ואם הבעל לכו אחריו, האסט מורא פאר עלפער מיט די פאר משמרת הצניעות, מיט דעם יידל וואלף, גיי צו זיי, האסטו מיט מיר גארנישט, איך גיי נישט באהאלטענערהייט, עניוועי, דאס איז וואס זיי האבן געטוהן, סאו ווילן זיי יעצט אז איך זאל שוין זאגן אז דער עלעגאנטער קען א שידוך טוהן וועגן א שידוך? נע לאז דיך אפ, נישט דער שידוך איז דער פראבלעם, עטס האטס אונטערגעברענגט אידישקייט בעקיפין ושלא בעקיפין פון די העכסטע ענינים, און עטס האטס געוויסט וואס עטס טוט, ווייל דעם טעם פארוואס עטס האט געוואלט מיך אונטערברענגען איז דאך געווען ווייל כ'האב דאך געהאט א שטארקייט סא יעדער האט זיך דורכגערעדט מיט מקווה'ס מ'האט מיך גערופן אין די גאנצע וועלט, איז דער ערשטער סעיף וואס איז געשטאנען וואס די אכט און דרייסיג רבנים האבן אונטערגעשריבן איז געווען אז אלע מקווה'ס זענען פסול. מיין ישמתי אצל הר סיני, אז מענדעלע חזר האט געקענט טוהן בועל זיין ערוות אין אמסטערדאם און טוהן כל דבר אסור, אז דער אייגענער טאטע האט געזאגט דער איז נישט פון ראווער. דער חזר קען היינט זיין א רב, און איך האב נישט קיין רעכט צו בויען מקווה'ס? דאס שטעלט זיך אויפן קאפ יעצט. דער עלעגאנטער קען נישט קיין שידוך טוהן, זאל ער נישט קיין שידוך טוהן, הו קעירס? און אזוי אויך ס'דא אנדערע אויכעט, ס'דא א רב וואס האט מיר געזאגט ער האט א קינד וואס איז זייער קראנק געווארן און דער דאס און יעדער וויל איבערבעטן, ס'נישט דא קיין איבערבעטן, עטס האטס געמאכט א דעמעדזש פארן אייבערשטן מיט זיין תורה, מיט אלע עניני קדושה וטהרה וואס איז דא, עטס האטס נאר געשאסן אויף מיר ווייל עטס זענט שוין גענוג קלוג אז צום אייבערשטן קען מען נישט ארויפגיין מלחמה האלטן, האט עטס געשאסן אויף מיר אבער געמיינט האט עטס דען מיך, האטס געמיינט די תורה הקדושה, עטס האטס געמיינט דאס זנות זאל אנהאלטן, ברוך מרדכי זאל זיך קענען אויפזיפערן דעם זיפער און אראפוואקן טוירטינט. עוועניו, און נחמיה וועבערמאן זאל קענען בועל זיין יונגע מיידלעך אין בית רחל, דעטס אלל יו מענט. סאו און יעצט לאמיר גיין ווייטער, כ'האב געוואלט קודם מאכן א הערה אז הלל דוב גאנץ היינט וואלט ער מיר נישט געאפערט גארנישט ווייל היינט האב איך זיך געמאכט א רייט טוירן און זיי האבן געמאכט א לעפט טוירן ער איז אויך געווען משמרת הצניעות שטעל דיר פאר סאו איך זאג עס נאר ווייל ווען נישט העט איך נאך עם סאטמאר אויסווארפן און איך ווייס נישט זיי וועלן אים רודפ'ן על לא דבר ניין ניין ניין זארגט ענק נישט ס'איז נישט היינט. אבער יעצט וויל איך צוריק קומען צוריק נאכאמאל. כ'האב ענק שוין געזאגט אז די מקוואות דארפן אלע גרויסע תיקונים, כ'האב ארויסגעשריבן א צעטל פאר דריי וואכן צוריק וואס כ'האב געהאט מיט א מקווה אין מאטערסדארף, למעשה פאר כ'האב עס אבער ארויסגעשריבן אז ס'פסול האב איך אפגעקאלט ווער די רבנים זענען האב איך געהערט אז בעלזא האט עס איבערגענומען און דעמאלטס און זיי האבן אריינגעלייגט דרייסיג אלפים, זיי האבן געבויט א נייעם דאך, געמאכט נייע צינורות און געטוישט דאס וואסער. יעצט באקום איך טעלעפאנס פון גאנץ ארץ ישראל, קוק אונזער מקוה קום באקוק, ס'דויערט צייט ביז א זאך כאפט, און יעצט אז ס'כאפט כאפט עס ברוך השם. יעצט איך ווייס נישט צו מאטערסדארף איז כשר היינט, כ'געב נישט קיין הכשר, אבער מ'זאגט ס'געווארן שינויים. יעצט אין ארץ ישראל זעהט אויס אז די פרומע וועלן נישט גיין וואוטן ווייל זיי זאגן מ'האט זיי צוגענומען אלע העלפ, מ'האט יעצט דזשעניוערי די פירסט האט מען געשניט, נאך טויזענט שקל פון יעדע פעמילי און ס'איז ממש כ'האב ענק פארציילט אמאל איז א איד געגאנגען און געזוכט אן עני הגון א גאנצן טאג פורים ענדליך האט שוין געטראפן האט ער אים געגעבן צען שקל פרעגט אים איינער אז דו האסט געטראפן אזא עני הגון וואס געסט אים נישט כאטש טויזענט דאללער זאגט ער איך וויל אים לאזן אן עני הגון פאר נעקסטן יאר למעשה ס'איז געווען א בריסקער למעשה יעצט איז יעדער נעבעך עניים הגונים די חברה זאגן זיי שטארבן פאר הונגער די פרומע גייען נישט וואוטן מער און די רבי האט געווינען נאר ליידער די רבי די רבי זכרונו לברכה די דברי יואל אבער ליידער זייער אויף א מיעסן אופן, ווען מען וואלט קיינמאל נישט געוואוט פאר זיי וואלט מען זיך נישט צעצעלאזט מיט די גרויסע געלטער, וואלט מען יעצט נישט פארלוירן גארנישט, עניוועי ס'איז דא אסאך צו שמועסן וועגן דעם, יעצט ס'איז דא אסאך מענטשן וואס זיי קומען ארויף אויף אונזער וואגן ברוך השם, ס'איז דא יעצט א מענטש וואס ער פארט ארום אין ארץ ישראל זאגן דרשות, און ער בעט הילף איך זאל אים זאגן וואו ס'איז דא קאנעקשאנס צו די פאליס מיט אלעם, ס'האט מיר דערציילט איינער, ער וואוינט היינט אין וויליאמסבורג, ער האט שוין חתונה געמאכט אלע קינדער, אז ער איז געווען א יונגל, און ער האט געוואוינט אין ירושלים, און ס'איז נישט געווען דעמאלטס קיין באסעס צו פארן אין חדר, האט מען געמוזט פארן מיט די אגד באס, אנרוקן חזירים איבער חזירים, און זיי פלעגן זיך דארטן ארויפשטעלן אויפן אגד באס, און זיי האבן אנגעפאטשקעט די קינדער, געטאפט און געכאפט אין דער באס, די אגד האט גוטע קפיצים, ס'שאקלט זיך אזוי. און איינער האט איהם אנגעכאפט יעדן טאג אפגעווארט און אנגעכאפט זיין ערוה און אמאל זיך אריינגעשטופט צווישן די הויזן אויכעט זיין הענט ס'איז א גרויל וואס דא גייט פאר און ער איז געווארן נעבעך אינגאנצן משוגע און ער האט געהאט זיינע פראבלעמס אין לעבן און ער האט נאך יעצט זיינע פראבלעמס אבער דאס איז נישט וואס איך וויל ארויסברענגען און איך האב דאס געהערט און איך פלעג אלץ מעורר זיין מ'זאל וואטשן אויף די קינדער און אויף די באסעס ס'איז א דעינדזשער וואס ס'גייט פאר די באטעם ליין איז אז יעצט איז גאר נאך ארגער, קודם ס'איז דא אסאך מער מענטשן אויף די באסעס און מער געשטופט, ס'האלט דארטן אז די חברה האבן נידלס און זיי געבן א נידל פארן קינד דורך זיין דזשעקעט, זיי געבן אויך סניפינג דראגס, און זיי גייען ווען מען גייט אראפ פון באס איז דא אסאך פלעצער ווי ס'איז דא וועלדער מיט פעלדער ווארפן זיי ווארטן זיי אויף די קינדער און זיי רעיפן די קינדער, זאגט ער מיר דו ווייסט נישט ווי גערעכט דו ביסט. ווייל ווי לאנג מ'האט נישט געהאט קיין אווערנעס, מ'האט מורא געהאט צו רעדן דאס ווארט סעקס, פינעס, שמינעס, איז געווען אן אומגליק. גראדע אויב האט מען געזאגט עטס האטס מורא געהאט צו זאגן פינעס, איך בין געגאנגען זוכן א פלאץ ווי מ'זאל מיך באגראבן נאכן טויט, איז דאך רחוב פינעס, די חברה קדישא, די כלליות פון די חברה קדישא, די צענטראל אפיס איז אויף רחוב פינעס, סאו וואס האט עטס געהאט מורא? עניוועי, למעשה האבן זיי מיר נישט געוואלט פארקויפן, פארשטייסט ווייל מיך האט מען געלייגט אין חרם, זיי האבן געזאגט ניין ניין דיך קען מען נישט לייגן אין בית החיים ווייל יעדער וועט אוועקלויפן, די טויטע וועלן אנטלויפן. ס'איז נישט וויכטיג. איז וויל איך ענק נאכזאגן אז למעשה זאגט ער די מצב איז מורא'דיג שלעכט מ'דראגט אן די קינדער און מ'סטראשעט זיי מיט צו הרג'ענען און ס'איז דא אסאך אמעריקאנער און ס'איז צוגעקומען צו איינער פון די אמעריקאנער סייקאלעדזשיסט דארטן און זי האט נישט קיין לייסענס צו אפערעיטן אין ארץ ישראל האט די פאליס נישט געוואלט אננעמען איר טעסטעמאני בקיצור מען ארבעט, מען טוט, זארגט זיך נישט, מען וועט עס נישט לאזן הפקר, נאר יעדעס מאל ווייל אן אנדערע מגיפה, פארשטייסט? איז במילא דארף מען די אלע זאכן וואטשן, און מען דארף רעדן, און ער זאגט מיר הרב ראזענבערג ווען נישט אייער אווערנעס, און איר האט געהאלטן אז מען דארף רעדן גרעפיק, ווען נישט דאס וואלט מען נישט געקענט געהאט קיין עצה, ווייל ביז מען כאפט די פאליס און ביז אהער און אז ס'כאפט שוין די פאליס יענער האט נישט קיין לייסענס, מוז מען גיין צו אן ארץ ישראל'דיגן סייקאלעדזשיסט, דערווייל איז אלעס אין דר'ערד, אזוי ווי איר האט דאך אבער אנגעהויבן מיט א נייעם ערא אז מען גייט אויסלערנען יעדן איינעם וואס דאס איז סעקשועל אביוז, איז במילא האט איר געווינען, ווייל איר ווייסט נישט וואס דא גייט פאר, יו העווענט גאט די סלייטעסט איידיע, יעדעס קינד, א יונגל צו א מיידל, ווייסט פונקטליך וואס ס'גייט פאר, יעצט אין באס ווען איינער כאפט אים אן דארט ביי. די ערבה, אדער א מיידל דארטן ביי איר פלאץ, שרייען זיי גראד נהג! נהג! אה, ס'איז שוין נישט מער קיין הפקר וועלט. סא עניוועי, דאס איז די פרוט וואס איך קען עסן ברוך השם, אביסל פיירות. דאס איז די ריווארד פאר זיבן יאר נישט האבן קיין שול ווי אריינצוגיין צו דאווענען. רוילי מיינט אז סאטמאר האט מיר אונטערגעברענגט די שו ת.

און אלע פרומע זענען די גרעסטע נואף, די גרעסטע רבנים זענען די גרעסטע חזירים, זיי האבן אנגעמאכט אשת איש, זיי האבן מכשיל געווען אשת איש, זיי האבן אנגעמאכט ממזרים, וואט א דזשאוק וואס דא איז געווען. עניוועי, פרעגט מיך יענער רב און פון וואנען ווייס איך אין אמעריקע איז נישט אזוי, זאג איך עס איז מסתמא אויך אזוי, באט די אוועירנעס העז טו בי דאן. ווי לאנג דער אייבישטער האט אראפגעגעבן א תאווה אויף די וועלט איז די אלע וואס האבן געכאפט אביסל מער וויפיל מען האט זיי געוואלט געבן אדער זיי האבן זיך עס צושפילט די וועלן זיין פאר די רעסט אוו דעיר לייווס פעדאפיילס מ'וועט דאס נישט קענען גארנישט טוהן די טשילדרען העוו טו בי אוועיר און די עלטערן אויכעט. ס'איז געווען א רב פון ארץ ישראל וואס האט מיר שטארק צוגעהאלפן. צו מקווה'ס, און דער רב האט געהייסן רב זאלטי, ער האט א ברודער דאכט זיך מיר דא אין אמעריקא אויכעט, איז יעצט איז ער אוועק, איז ארויסגעקומען א הספד אויף אים וואס עובדיה האט געזאגט מיט יארן א מעשה, מען האט דערציילט א מעשה, עובדיה האט געזאגט אז ס'איז געווען נווה יעקב האט געהאט צען פופצן טויזנט משפחות און ס'איז נישט געווען קיין מקווה, ער איז געגאנגען רב זאלטי ער האט גע'עסקנ'ט און מען האט געבויעט א מקווה, שוין איז שוין דא א מקווה, בקיצור. א וואך שפעטער פרעגט ער די מקווה אידענע וויפיל פרויען קומען א נאכט, האט זי געזאגט קיינער נישט, זי זעהט אז זיי האבן נישט געוויסט, זיי האבן נישט געוויסט אז מען דארף א מקווה, זיי האבן נישט געוויסט אז ס'איז שוין דא, שרייבט ער דארט אז עובדיה יוסף זייענדיג די רב הראשי פון ארץ ישראל האט זיך צוזאמגעשטעלט אינאיינעם מיט רב זאלטי און מען איז געגאנגען פון הויז צו הויז זאגן יעדע אידישע טאכטער ס'איז דא א מקווה און דו ביסט מחיוב צו גיין אין מקווה, אין די מקווה דארט און דארט און ס'קאסט נישט קיין געלט. דאס איז געווען דער הספד אויף רב זאלטי וואס עובדיה יוסף האט פארציילט יארן צוריק די מעשה. פארשטייסט אונז זעמער ביזי מיט אלע שטותים משמרת הצניעות מיט דעם מיט יענעם האמער נאך נישט איין צוויי וואס מען קען נישט גיין אליינס ווייל נחמיה איז אויך געגאנגען אליינס אדון יחידי נאר דער אייבישטער. גיין ארום פון שטוב צו שטוב נישט רבנים זאלן גיין פרויען זאלן גיין יעדע אידישע טאכטער זאגן ביסט מחיוב צו גיין אין מקווה ס'דיין אויפגאבע. דאס וועט זיין די גרעסטע טהרה פון פרשת פרה וואס ס'קען נאר זיין. יעצט איז דא ביטערע נייעס, די סקווערע רוצחים האבן איבערגעפארן רבי שלמה משה דיימאנד, רבי שלמה משה טוט אסאך גוטע זאכן, קודם איז ער ביזי זיך צו שלאגן קעגן די דזשענדער לאו, נאכדעם איז ער ביזי זיך שלאגן קעגן די קינדערגארטן געלטער מיט די אלע כפירישע געלטער, ער פארט אויף וואשינגטאן, ער איז איבעראל איז ער מופיע, און איך הער זאגן יעצט אז אין סקווער האט מען געקוקט. וויאזוי ס'איז געשען דער עקסידענט, זיי האבן ווידיאו און ס'זעהט זיך אויס מ'האט אים דירעקט איבערגעפארן, קען זיין ער האט גערעדט אויפן אלקינו ואלקי אבותינו אויך, איז דאס קענט עטס זעהן וואסערע רוצחים זיי זענען, און יעדעס מאל זעה איך ווי ווייט מער דער אייבערשטער האט מיך אפגעהיטן, שטעל דיר פאר זיי האבן דאך דאס געקענט טוהן צו מיר אויך, אנבעליוועבל. איז דער ר' שלמה משה פלעגט מיר אייביג זאגן אז איך זאל מאכן זיכער, אז איך זאל נישט זאגן וואו איך דאוון און וואו אהער וואו אהין, האב איך אים איינמאל געזאגט ר' שלמה משה זיי נישט אזוי דערשראקן, ניין ניין ניין מען טאר נישט, האב איך אים געזאגט לאמיך דיר עפעס זאגן, ווען איך זאג אז איך דאוון למשל אין חבד אויף נארט פינף זאלסטו וויסן זאלסט מיך נאר דארטן נישט זוכן ווייל דארט דאוון איך נישט, איך קען דען נישט אונזערע רוצחים, איך בין כ'האב דאך נישט געלערנט אין סענדס סטריט, איך ווייס נישט וואסערע רשעים זיי זענען, אויסער דעם האט מען דאך מיך שוין געשאסן און מען האט מיר געגאסן בליטש אין די אויגן אויכעט, על לא דבר, סאו בקיצור. דאס איז געמאכט אז ס'זאל מיד מאכן דעם עולם, ס'זאל מיד מאכן, און זיי האבן דאך זייערע קאנעקשאנס, אזוי מיינען זיי, ס'איז, דעי נאט גאנא געט עוועי וויט עווריטינג, וואן דעי עט זיין לעבעדיג. סאו עניוועי, ער הייסט ר' שלמה משה דיימאנד, און זיין מאמע הייסט נחמה אסתר מלכה, שלמה משה בן נחמה אסתר מלכה. איז ס'איז ביטער דער מצב אזוי כלל ישראל זעהט אויס. ס'איז ממש ס'איז ביטער. יעצט איך הער ער האט צענדליגע צובראכענע ריפן די סקאל איז אים געשפאלטן נאר ס'איז גארנישט. די חברה מיט וועם ער האנדלט אז מ'זאל זיך שלאגן קעגן די דזשענדער לאו די אלע חברה זענען זייער פאוערפול. און מען וועט מסתמא אריינברענגען דא די עף בי איי, מען וועט נישט מאכן מער קיין סקווערע רעבע מיט קיין שפיצער, מיט קיין זאגארבי, ניין ניין דאס גייט דאס גייט זיין סיריעס ביזנעס, ווייל לאמיר זאגן ער האט אים נישט געוואלט איבערפארן אבער וואס איז דער היט און ראן וואס ביסט אנטלאפן, און נאכדעם איך זאג ענק נאכאמאל דער סקווערע רעבע שפילט זיך מיט פייער ווייל ס ער האט אזויפיל שונאים, איך הער דאך די אלע חברה וואס זיי רעדן צאם, און נאכדעם ס'האלט נישט ווייט. כ'ווייס נישט ווי ווייט, אבער אזוי ווי מ'האט אויפגעפיקט די צוויי ברידער, די טויבענפעלדס, זאל איך ענק זאגן, ס'איז דא גרויסע אלעגעישאנס אויפן רעבן יעצט אויך. כ'האב נאך נישט געוואלט רעדן דערפון, כ'האב שוין געזאגט אמאל א רמז, ווייל איך ווייס נישט ווי ווייט פארווארדס ס'וועט גיין, קען זיין מ'וועט'ס אפשטילן פאר אסאך געלט, אבער מיינטס נישט אז דער איד איז א קדוש וטהור, און אז ער שפילט זיך ארום מיט די אלע חברה וואס האבן נישט קיין היים וואס מ'האט עניוועי ארויסגעווארפן האבן זיי נישט קיין מורא צו קומען פארווארדס, און טאמער האסטו דיך שונאים מיט רציחה, יענע חברה האבן אויך נישט קיין מורא, ס'איז אן איווען סטיווען דיעל, ס'איז נישט די אמאליגע פחד, מ'האט מורא פארן רב, מ'האט מורא פאר די קהילה, היינט האט מען נישט מורא פאר קיינעם, ס'איז א דזשאוק. עניוועי, איך וויל נישט צופיל מאריך זיין אין דעם ענין, אבער איטס נאט ע וועי טו דא איט, דא שפיצער, דא דער, דאנט ווארי, די עף בי איי איז קרעקינג דאון אן דעם פלאץ. סא מ'האט שוין געליטן פינף יאר פון די fbi נאר זיי האבן פארגעסן? זעהט אויס דער רבי האט א שוואכן זיכרון אדער ווערט ער שוין סינייל. רבותי אינמיטן מאכן די האטליין איז אריינגעקומען נאך א בולעטין וועגן דעם איבערפארן פון ר' שלמה משה דיימאנד אז ס'איז גאר נישט געווען קיין שוגג, ס'איז געווען א מכוונ'דיגע מעשה אים צו הרג'ענען. אין סקווער האט מען אים איבערגעפארן מיט רציחה, ער האט געהאט א סעלפאון מיט זיך, ער האט גערעדט, ער איז אראפגעקומען פון באס, און דאס איז די לעצטע זאך וואס ער געדענקט ווייל איינער איז אים אריינגעפארן. יעצט ווערט מען געוואויר צוביסלעך וואס האט געשטערט פאר סקווער אז שלמה משה דיימאנד לעבט, איז אזוי, ער שלאגט זיך קעגן די געי מערידזש, און ער שלאגט זיך. קעגן די סקול די געלטער וואס מען נעמט אבער נישט דאס האט זיי געשטערט וואס האט זיי געשטערט איז אז עס איז ארום געגאנגען א ראובא ROBO א ראובא קאל אין סקווער פאר קאומאו איז געלאפן און דער קאומאו איז דאך פון די ריכטיגע געי חברה האט ער ארום געשיקט א מעסעדזש אין גאנץ סקווער אויפן טעלעפאן וואס דאס האט געזאגט אז מען זאל חלילה נישט וועלן פאר קאומאו און לויט ווי מען פארשטייט מיר איז געווען בערך צוויי הונדערט וואוטס וואס האבן נישט געוואלט פאר קאומאו אין סקווער. דאס האט געוויזן דעם רעבן אז ער האט זעהר א קליין ווארט און דער עולם האלט נישט ביי זיין שייגעץ שטיק, זענען נאר אונטערדריקט. מען קען נעמען אין א שטאט ווי כ'ווייס ס'וואוינען דארטן טויזנט צו פופצן הונדערט אידן און מען קען ארויסנעמען צוויי הונדערט מענטשן זאלן נישט גיין וואוטן ס'איז זיי האבן נישט געוואוט פאר קאומאו איז דאס זייער א שלעכטע נייעס פון רעבן האבן זיי געלייגט זעהט אויס א פרייז אויף דעם מענטשנ'ס קאפ אז ווען ער וועט אמאל קומען זאל מען אים הרג'ענען. ווען איך פאר מיט מאנסי טרעילס, פאר ער פארט אריין אויף סקווער זאג איך שטעל דיך אפ, ווען נישט אינעווענדיג אז דו טראגסט מיך אריין, האסט א פיונערל. מען דארף וויסן די חברה זענען רוצחים, ליידיגייערס, זיי רופן זיך טשערנאבל, סקווירא, אחוץ דעם וואס זיי זאגן קץ משיחי, זענען זיי גארנישט מיט נישט, ס'איז נישט דא קיין חינוך, ס'איז דא אז דער רבי איז אלקינו ואלקי אבותינו, ס'איז נישט דא קיין יראת שמים, ס'איז נישט דא גארנישט, ס'איז רוצחים. ווען דער ווילנער גאון האט זיך געשלאגן מיטן בעל שם און ער האט געזאגט אז זיינע חסידים זענען אין חרם, האט עס קיינער נישט פארשטאנען. דער הייליגער בעל שם איז דאך געווען קדוש וטהור און זיינע תלמידים ותלמידי תלמידים. נאר זעט אויס אז דער ווילנער גאון האט געזען סקווער. און נאך סאטמאר, די אלע חסידות'ער האט ער געזען, איז במילא האט ער געוואוסט אז אויב ס'קומט מיט טעראר ארגענייזד קריים וועט עס עוקר זיין די גאנצע תורה, און קיינער וועט נישט קענען גארנישט זאגן, ס'איז אזא שאנדע, זענען געהעריגע רוצחים, נאר אזוי ווי סקווער האט געליטן פינף יאר פון די עף בי איי, יעצט די אלע וואס זיי טוען צו העלפן פאר דעם רבי שלמה משה'ן, ער האט דאך הונדערטער און טויזענטער מענטשן ווען ער גייט פראטעסטירן אויף וואשינגטאן, די אלע ווילן יעצט אריינרוקן די עף בי איי און עס זאל ארויסקומען. וואס טוט דער רשע אחוץ פלאנען אז זיין שטיל זאל וואקסן און אויף דעם איז ער מוותר מענטשן? דער רשע מיין איך דעם סקווערע שייגעץ דוד. ס'זענען אזאלעכע רשעים אזאלעכע רוצחים ס'לאט זיך גארנישט זאגן. ס'איז אנבעליוועבל וואס ס'איז געווארן פון אידישקייט אונטערן נאמען חסידות. יא יעצט האט דער גר"א געווינען. ס'איז טאקע זייער שיין געווען דאס חסידות ווען ס'איז געווען גרויסע צדיקים רעבעס אבער היינט אנפארטשענעטלי ס'איז ממש א שאנדע וואס ס'איז געווארן. יעצט אינמיטן אזוי רעדן איז אריינגעקומען נאך א טעלעפאן קאל פון דעם זעלבן רב פון די עדה און ער זאגט מיר. אז זיי ווילן אז איך זאל צושטייער געבן אדער באצאלן דעם דיפערענץ ווייל ס'איז דא איינער וואס ער הייסט זארגער, משה וואלף זארגער, און ער איז דער וואס ער לאזט נישט צושפארן ווייל מען ברויך האבן דאס געלט פאר די פרויען מקווה. קודם האב איך געוואלט זאגן משה וואלף זארגער הייב דיר אויף דיין אחור און קום דא אויף אמעריקע און נעם צאם געלט פאר די מקווה אז דו ביסט ארויף אין ירושלים צו א דיין. און צווייטנס, איך האב געמיינט דו ביסט אן ערנסטער מענטש, איך האב נישט געוואוסט אז דו ביסט א אפגעפליקטער שייגעץ, דו ביסט ביזי אין כשר געלט, די ציונים. זאג מיר, דאס געלט פון אתנן זונה איז נישט אזוי טרייפה ווי די מדינה'ס געלט? און נאכדעם וויל איך וויסן נאך א זאך, פארוואס עפענסטו נישט דארט וואו ס'דא די מנחת יצחק, געהאט דארטן א גאנצן בית דין שטיבל, איך האלט זאלסט דארט עפענען א בתי זונות, וועסטו מאכן אסאך מער געלט, וועסטו קענען אויסהאלטן ברייטער די ווייבער, די ווייבערישע מקווה. נו, זאג איך דעם רב הער מיך אויס, איך קען באשטיין ס'זאל זיין אפן. שיינעם טאג גייט זיין א געזונטער לאוסוט, ס'איז דא לאוסוטס לעצטנס איבעראל שטילערהייט, איך האלט אין איין הערן דא האט איינער באקומען פֿינף הונדערט טויזענט דא דרײַ הונדערט טויזענט, כ'מיין ליגעל, ס'איז נישט אונטערן טיש, ס'איז דא לאוסוטס די האול טיים, ס'איז געווען אפאר הונדערט מיליאן דאלער פאר ישיבה אוניווערסיטי, ס'וועט קומען די אלע לאוסוטס, למעשה זאג איך אים ס'עט זיך צושפארן אדער מ'עט איינמאל כאפן א ספרדישן, און די ספרדישע זענען האט בלאדעד, און ער העט קומען מיט א מעסער און עט אים אריינשטעכן אין בויך. איטס גאנע ענד מיט די דיזעסטער. סאו איך בין נישט באזארגט. ווילסט עס האלטן אפן? האסט עס געהאלטן אפן די גאנצע צייט, האלט עס ווייטער אפן. דאס וואס עטס ווילטס עס יעצט צושפארן מסתמא מיט עפעס א גוד ריזען. סתם אזוי איז ענק נישט בייגעפאלן א ווילדן חלום עטס גייטס עס צושפארן. אז במילא איך בין נישט דערשראקן. און נאכדעם וויל איך דיך פרעגן, אפשר איך לייג תפילין יעדן טאג? אה, איך ווייס נישט. איך לייג תפילין יעדן טאג? כ'בין שוין נישט זיכער היינט גארנישט, ווייל כ'מיין אז יצחק שטערן זאגט אז מיין טלית און תפילין ליגט נאך אין סאטמאר אין קליימער. כ'ווייס נישט. כ'וואלט געוואלט איינער זאל עס מיר ארויסברענגען. כ'בין דאך א חיוב יעצט צו דאווענען ווי די תפילין. איז אפשר זאל איך בעטן הונדערט דאלער יעדן טאג וואס איך דאוון? דאס איז ירושלים, מ'זאגט א ירושלימער איד האט א צלם אין הארץ, ער מיינט נישט דעם אייבערשטן, מ'האט געשיקט געלט פון אויסלאנד, האט ער זיך געפירט א פרומער, ער איז געווען א קנאי, דאס אלעס וואס זיי זענען געווען, ס'איז געווען א באנטש אוו ליידיגייערס, איז למעשה זאג איך אים, דו ווילסט איך זאל דיר שיקן דאס געלט, עסטו טון א טובה פארן אייבערשטן, עסטו צושפארן דעם שוויץ, האלט עס אפן. דו'עסט עניוועי פארלירן, סאו מיר האבן ברוך השם געווינען אויף אלע פראנטן נישט צום דאגה'ן, און נאכדעם פרעג איך אים ביידעוועי וויפיל קאסט עס, זאגט ער סקומט עפעס אויס איך ווייס פערצן זעכצן טויזענט שקל א חודש, זעכצן טויזענט שקל א חודש עס איז ממש קליין געלט, דאס רעדט מען דא פון פֿיר טויזענט דאלער בערך א חודש, ס'איז נאך ווייניגער, און איך האב געזאגט בדיעבד איך מיין אז מ'עט בעטן איינער זאל ווייזן די ביכער פאר אקאונטינג פורפעסעס נישט אז מען זאל געבן דאס געלט און ס'זאל נאכדעם גיין פאר ראובן דאווידאוויטש. דאעש, קען זיין ס'וועט קאסטן נאר אכט טויזנט שקל, אפשר נאר פיר טויזנט שקל, מ'קען נישט וויסן. עניוועי, מ'רעדט דא פון גאר קליין געלט, וויל איך זאגן פארן עולם, איך וויל נישט נעמען אחריות אז איך האב עס נישט מזכיר געווען, ווייל איך האלט אז מ'מוז עס צושפארן, איך האלט אז משכב זכור איז מיט סקילה, מ'זארגט זיך צו קויפן מצות און מעשים טובים, מ'דארף אפקאלן די עדה און פרעגן דעם רב, זאגן זאגט ער ער הייסט דיין, דאס איז אויך נישט אמת. ס'קען זיין האט סתם געוואלט פון מיר ארויסשלעפן אפאר דאלער און עס לייגן צו זיך אין טאש, איך ווייס היינט גארנישט, נאר טאמער ס'איז אמת און מ'קען עס ערלעדיגן קאסט עס לאמיר זאגן צוואנציג צו דרייסיג טויזנט דאלער א יאר, איי דאונט סי פארוואס אידישע קינדער זאלן נישט קענען געבן דרייסיג טויזנט דאלער א יאר, אוואדי איך ברויך נישט פון לייזער קעסטנבוים דאס געלט ווייל דער חברה'מאן הרג'ט מענטשן, דארף האבן אביסל ערליך געלט, נישט זנות געלט. און מען זאל אויסלייזן דעם שוויץ און מען זאל געבן פאר א פרוי מקווה צושטייער. בעיסיקלי טוסט צוויי מצוות, קודם לייזט אויס דעם טמא'נעם שוויץ, און נאכדעם געסטו צושטייער פאר א פרוי מקווה. יעצט כ'האב געוואלט פרעגן די וואס זיי גייען ארום דא, זיי מאכן די גרויסע געלטער פאר מקוואות, מקוואות, מקוואות יו עס עי, מיט נאך מקוואות, וועיט א מינוט, דאס איז נישט אזא מצוה אויסצוהאלטן ירושלימער מקווה ווען ס'לעבט פון זנות געלט ווי די אלע מקוואות אאוט אוו טאון? מולטי מיליאן דאלערדיגע שטעט וואס יעדער וואוינט אין א פֿינף זעקס זיבן אַכט נײַן מיליאן דאלער סינגל פעמילי הויז, די איידיע איז נישט זיי שלעפן פון דא געלט גיי אהין אזוי ווי דער ליובאוויטשער האט געטון, ליובאוויטשער האט געזאגט פאר זיינע חברה אזוי געלט איך געב דיר א וואן וועי טיקעט געלט עסטו אויפפיקן דארט ס'איז דא גענוג אידיש געלט אין גאנץ אמעריקע נאר דאס וויל ער נישט טון די מקווה יו עס עי ווייל זיי האבן אים נישט געבן לייזער קעסטנבוים געבן פֿיר הונדערט טויזענט דאלער און צוריקנעמען דרײַ הונדערט טויזענט הרג'ענען אפאר מענטשען דאס איז פאר אים א געשעפט. איך פארשטיי נאר נישט איין זאך ווי דער וויינריפ איז אריינגעקומען, דער וויינריפ איז אזא בלינדע בהמה, ער זעט נישט וואס ער האנדלט מיט א חברה גזלנים גנבים גענגסטערס, ער זאגט נאך א דרשה וואס אינטרעדוסט, טאלק טו מי מיסטער וויינריפ, איך וויל דיך אינטרעדוסן טו די רייט פיפל, I'll show you what's going on. עניוועי, איך וויל זאגן פארן עולם, קאלט'ס אפ די עדה החרדית, זעט צו דאס איז אן אמת'ע קאל צו נישט, און טאמער יא, דארף מען אויסלייזן די פרויען מקווה, און כאטשיג איך בין אויף זיי ברוגז, אבער איך קען נישט נעמען אן אחריות אז איך בין דער וואס זאגט עס נישט, ווייל עס קען ארויסקומען דערפון גוטס. יעצט איז דא אין בחדרי חרדים, וואס דאס איז זייער א סעפיסטיקעיטעד צייטונג אין ארץ ישראל, ברענגט ער אז ס'איז דא נייע פינף רעבעס וואס מ'מוז קענען. ארגענייזד קריים איז, איך קען נישט די אלע אנדערע רעבעס, איינעם קען איך איז דער ניקלשבורגער פון בארא פארק וואס ער איז טאקע א צדיק, ער איז א מלמד שוין פערציג אדער פינף און פערציג יאר אין חיים בערלין, און ער זאגט מיר הרב נחום איר ווייסט נישט וואסערע א טשעינדזש איר האט געמאכט אין ביי די מלמדים און ער איז מקרב די אלע בחורים וואס זענען נעבעך אויף דראגס ער טוט אזוינפיל פאר אידישקייט זכות פון מיין אונזער הייליגן זיידן דעם טשענגער רב איז ער מצליח דער צווייטער רבי וואס עס שטייט מען מוז אים קענען בעליוו איט אר נאט דער קאראקאסער רבי דא א פיקטשער ווי ער שפילט מיט א פידעל איר ווייסט אז דער הייליגער ר' מרדכי'לע נאדווערנער האט געשפילט אויף א פידעל ער געקענט דעם ניגון. אחד דיו ח דיע ים ייחד היו הוי ו ו ו יהיה איי אחד יחידים ייחד היו הוי ו ו יהיה איך בין נישט דער בעסטער זינגער אבער פאר שלושים מעג מען זינגען אזוי עניוועי איז דא א פיקטשער ווי ער זיצט און ער שפילט מיט קינדערלעך אויפן פידעלע דער קראקעסער האט זיין אייגענעם זון בועל געווען זיין ווייב איז עס געוואויר געווארן איז אראפגעשפרינגען פון א פינפטן פלאר און זי האט זיך געהארגעט. ס'איז געווען א דיעל אין קאורט, ער טאר גארנישט האבן מיטן זון, האט ער ארויסגעגעבן א ספר, א חיבור, אביסל פירום תורה, שרייבט ער פארן זון ווי כ'האב דיך ליב מיט אלעם, דאס אלעס האט מען געמעגט, יע, וואו אז ס'נישט דא ווער ס'זאל זיך אננעמען היינט פאר קינדער. ער איז געווארן א רבי, פאר צוויי יאר האט ער געציילט סופגניות פאר קינדער חנוכה און איך בין דארטן אנגעקומען, כ'האב אים ארויסגעווארפן פאר א יאר פון בית שמש, היינט איז ער געגאנגען ערגעץ אנדערש, ס'איז אנבעליוועבל וואס דא גייט פאר. און ער איז באשריבען בחדרי חרדים אז ער איז פון די נייע פינעף רעבעס וואס זיי טוען פארן ציבור, און איך וויל דער עולם זאל וויסען ער איז א חזיר, ער האט זיין אייגענעם זוהן געטאטשט, זיין טאטע האט א מקווה דא אין ווילימסבורג, ס'איז געווען אמאל נאנאשער ביהמדרש היינט איז עס קראקעסער ביהמדרש, צו מיר זענען ארויף געקומען צוויי בעלזער בחורים וואס זענען אלט געווען פערצן און פיפצן, זענען ארויף געקומען צו מיר אין שטוב און געזאגט ער איז געגאנגען אין די מקווה ווען זיי זענען דארט געווען און ער האט זיך געמאכט משכב זכר און צובליטיגט דעם אחור. און זיי האבן געוויינט. שפעטער הער איך אז ער איז געווארן א מלמד אין בעלז אין בארא פארק. האב איך אפגעקאלט די הנהלה איר זענט משוגע? איך וועל אייך ברענגען די צוויי בחורים. זיי האבן געוואלט די בחורים זאלן קומען זאגן עדות דארטן אין בארא פארק. זאג איך אים העי, איים נאט גאנע טעיק דיס בויס טו בארא פארק. דו ווילסט קענסטו ארויפקומען אין עפעס א נוטרעל אפארטמענט און זיי אים זאגן. די חברה האבן אנגעהויבן אזוי צו וויינען וואס זיי האבן גערעדט אז די מנהלים האבן געהאט שכל זענען ארויסגעגאנגען. זיי האבן געזאגט אונז גלייבמיר, אונז ווילן שוין נישט אפילו הערן ווייטער. וואסערא פעין דאס איז געווען פאר די קינדערלעך. דאס איז היינט געווארן חסידות? ס'איז ממש א שרעק וואס גייט פאר. רבותי, אויב יעדער וועט נישט ארויסנעמען זיין חלק און וואטשן זייערע קינדער, יו דזשאסט גאנא לוז דעם. און דו טוסט מיר נישט אפ גארנישט, שטעל דיך אויפן קאפ מיט די גאנצע משמרת הצניעות מיט גאנץ סאטמאר מיט אגודה, יור נאט הערטינג מי עז מאטש עז יור הערטינג יורסעלף. יעצט דאס איז נאך א זאך פון די גרויסע געוואלטיגע דרך הבעל שם וואס אונז האמער זוכה געווען אז היינט אביוזט מען דעם סיסטעם מיט מאפיא. יעצט נאכדעם איז דא נאך א זאך, איך האב ווען געזאגט אז היינט איז נישט קיין חילוק פסול'ע גיטין פסול'ע מקוואות, מען לאכט פון אלעם. ס'דא אין בני ברק האט חתונה געהאט איינער וואס ער הייסט מאיר נחום פארבער. חתונה געהאט מיט א מיידל וואס זי האט געהייסן קליין אלס מיידל, איר טאטע איז געווען יחיאל קליין, יחיאל קליין איז א ברודער פון משה הערש קליין וואס ער איז אן איידעם ביי עזריאל גליק, אזוי ווי דאס מיידל איז געווען א יתומה איז עזריאל גליק'ס איידעם איז געווען דער אפוטרופוס און מען האט חתונה געמאכט, יעצט פארשטייט זיך א יתומה האט חתונה, איך נעם נישט קיין צדדים, קען זיין דער בחור דארף אויך אביסל העלפ, א כפרה וואס ס'האט אויסגעפעלט דארטן אביסל העלפ אין שלום בית, און. מען האט אנגעהויבן צו טון דערין, סאו סאם האו האט מען אהרן טייטלבוים אים פארדרייט א קאפ אז ער זאל זאגן אז זיי זאלן זיך גט'ן, ס'איז נישט וויכטיג די גאנצע אריכות, די באדעם ליין איז געווען אהרן טייטלבוים האט געהייסן מען זאל זיך גט'ן. יעצט די אינגערמאן האט געוואלט שלום בית, אבער זי האט געזאגט אהרן הייסט זיך גט'ן, דאס איז גייט מען זיך גט'ן, דאס איז איר רבי, עניוועי זי געגאנגען אין ארץ ישראל צו די רבנות, די רבנות האט געזאגט ניין מען זאל טרייען קודם שלום בית, און דער סוף איז געווען אז זי האט געזען זי קען נישט קריגן א גט, איז זי געגאנגען אין דעם בית משפט גבוה, אין א העכערן בית משפט, דארט האבן זיי געזאגט יא מען זאל זיך גט'ן, מען לייגט זיך צו אפאר ליגנט מיט אלעם, אקעי יעצט זאלן זיי זיך גט'ן. זי האט חתונה געהאט מיט א מאן וואס ער הייסט יצחק שלום גרינבוים, ער איז פון דושינסקי, פארוואס האט ער זיך געגט פון זיין ווייב? ווייל זי איז געווען א זונה, א האר, א פראסטיטוט און מ'האט זי געכאפט און די בית דין האט געפסקנט זיי מוזן זיך גט'ן. למעשה ווען ער בלייבט אבער מיט איר און ער פאלגט נישט בית דין וואלט ער געהאט קינדער פסולים אבער נישט ממזרים. יעצט אז ער האט גענומען א ווייבל וואס האט געהאט א גט מעושה איז עס א פראבלעם פון ממזרים. עניוועי, זי געגאנגען, זי האט געזען אז. און זי האט באקומען א היתר פון משפט אז מ'זאל זיך גט'ן, האט זי עס אויסגענוצט און זי האט אים איינגעשפארט אזוי ווי יעצט פאר פסח, ער האט געזעסן פסח אין תפיסה, זי האט אים איינגעשפארט אויף כמעט א חודש, למעשה ער האט געגעבן א גט, נאו פראבלעם. און זי האט א גט מעושה לכל הדעות פסול. און ווי וואוינט זי? אין שיכון סאטמאר אין בני ברק. אז אהרן האט געזאגט אז זי מעג גיין צום בית משפט האט זי דאך א היתר פון א רב. באמת זי האט א היתר פון מאה רבנים, ס'א דזשאוק ווייל א פרוי קען נישט האבן א היתר פון מאה רבנים, אבער הונדערט רבנים האבן דאך דאס געטון, און אין ווילימסבורג איז אויך געווען פון די גענגסטערס, ס'האט אלץ געגעבן אזאלכע גיטין, וואס התאחדות האט נישט געקענט אויספירן האט ער געשיקט צו וואלמארק, און וואס וואלמארק האט נישט געקענט אויספירן האט ער געשיקט צו התאחדות. יעצט דער יצחק שלום גרינבוים פון דושינסקי האט נישט געוואלט גיין אונטער די חופה ביז ס'נישט דא א כשר'ע גט, איז זיין רבי רבי יוסף צבי דושינסקי דער היינטיגער דושינסקי'ער רבי, האט אים געזאגט עלי ועל צווארי ס'איז כשר אלעס קענסט גיין אונטער די חופה פארשטייסט. בקיצור ווען אהרן טייטלבוים איז געווען אין ארץ ישראל פאר א יאר זענען צוגעגאנגען צו דעם די אלע רבנים און זיי האבן אים געזאגט זאלסט וויסן מיט הרב קרליץ מיט אנדערע זיי האבן געזאגט זאלסט וויסן ס'איז דא א פסול'ער גט און לאז נישט מ'זאל חתונה האבן. רבי אהרן האט גענומען זייערע בריוון און ער האט געמיינט אז זיי האבן געמיינט אז ער גייט עפעס טוהן דערווייל ער איז נאט אינטערעסטעד אין עניטינג ער לאזט זיי פארן ווייטער. קיצור ס'איז געקומען פאר די סידור קידושין ס'איז געווען א גרויסע דרוק קעגן דעם קידושין איז געגאנגען דער יונגערמאן, דער יצחק שלום גרינבוים פון דושינסקי, און ער האט געפרעגט דעם רב זארגער, איך רעד די וואך אויפן טעיפ פון רב זארגער, אז ער וויל נישט צושפארן דעם שוויץ ווייל ס'איז נישטא קיין געלט פאר די פרויען מקווה, ער איז ביי מיר שוין אן אפגעפרעגטער מענטש, איז א גרויסער גאון איז א דזשיניעס, אבער ס'איז גארנישט ווערט, איז ער געגאנגען און האט געפרעגט דעם רב זארגער צו ס'איז דא א היתר, האט ער געזאגט ניין ס'איז נישט דא קיין שום היתר. קיצור ס'איז נישט דא קיין שום היתר און פארטיג. למעשה האט מען אבער ווייטער געמאכט די חופה, מ'האט זיי חתונה געמאכט, דער מסדר קידושין איז געווען ר' חיים וואזנער, שפעטער, אזוי זאגט ער יעצט, כ'האב אייך שוין געזאגט מיט א רב ווען ער זאגט, קען זיין ער איז א ליגנער ביידע מאל, קענסט קיינמאל נישט וויסן, ער זאגט ער האט גארנישט געוואוסט, און ער האט געזאגט מ'זאל מפרסם זיין אין זיין נאמען. אז אפילו בשלשלאות של ברזל וואלט ער נישט געמאכט די חופה ווען ער ווייסט ווען וואס ס'גייט פאר, און פאר כל הון דעלמא וואלט ער עס נישט געטון, און זיי זאגן ער האט צוריקגעשיקט דעם רח"ש, מען געט דאך געלט פארן רב חזן און שמש, האט ער עס צוריקגעשיקט אזוי אז יעדער זאל זען, ער האט עס נישט צוגעשיקט פארן חתן כלה, ער האט צוריקגעשיקט פאר די גאנצע משפחה אז יעדער זאל וויסן אז ער איז דא ביטערליך אריינגעפאלן. ס'איז א מורא'דיגע זאך. יעצט, ס'איז געווען א רב דא אין אמעריקע, פון די חשוב'ע רבנים, ער איז געקומען פון ארגענטינע, ער האט מסדר געווען קידושין פאר א פארפאלק, וואס דער מאן איז געווען א כהן, און די פרוי איז געווען א גרושה. ער האט געמוזט אנטלויפן פון דארט, און אזוי ווייטער. למעשה דא היינט דארף מען נישט אנטלויפן, דער רב זאגט נאר כ'האב נישט געוואוסט, פאר כל הון דעלמא וואלט איך עס נישט געטון און פארטיג. יעצט, דאס ווייבל ווען זי גייט האבן קינדער גייט זי האבן קינדער ממזרים. למעשה האט זי נישט קיין פראבלעם אז די קינדער וועלן זיין ממזרים, ווייל עט די ענד אוו די דעי גייט קומען נאך אזא שייגעץ און אפאר רבנים מיט שקצים אזוי ווי אהרן טייטל וועלן מיר זאגן ניין ס'איז גארנישט לאך דיך אויס. ס'איז די גאנצע תורה איז היינט אזא דזשאוק, אנפארטשענעטלי אז איך זאג ענק די אמת איך הייב שוין אן צו פארשטיין פארוואס דער אייבערשטער האט ממש ארויסגעמאכט, א זיגל אז ס'איז כליון פון כלל ישראל. ס'איז די טוירט ווארלד וואר יעצט. ס'עט קיינער נעבעך נישט איבערבלייבן. נאר די צרה איז אז מ'לערנט זיך נישט. איך דער הייליגער בארדיטשובער רב וואלט ווען געווען א ממליץ יושר וואלט ער געזאגט רבונו של עולם זיי האבן זיך נישט געלערנט פון ווארלד וואר וואן און פון ווארלד וואר טו וואס וועסטו זיי יעצט לערנען מיט ווארלד וואר טרי. אבער ס'איז נישט אזוי. דער אייבערשטער איז מלך במשפט יעמיד ארץ. מלך אוהב צדקה ומשפט, אן א תורה איז קיין וועלט נישט דא, ס'איז נישט אז דער אייבערשטער האט אונטערגעשריבן חלילה כליון א טוירט ווארלד וואר, אה! די שלעכטיקייט שרייבט עס אונטער, תיסרך רעתך זאגט דער נביא, דיין שלעכטיקייט שטראפט דיך, ס'איז ממש א שאנדע וואס ס'גייט פאר, און ער וואוינט אין בני ברק אין שיכון סאטמאר, אויב מ'מעג שוין אלעס, איך וואלט געוואלט וויסן וואס טאר מען שוין היינט נישט, איך וואלט געוואלט וויסן וואס טאר מען נישט.

טוט אזוי ביליג האלטן דעם ענין פון גיטין, מאכט ער מיט דעם א גרויסן חורבן, ווייל אונז ווייס מיר אז דער רבי האט גע'אסר'ט בחירות, און גיטין האט דער רבונו של עולם גע'אסר'ט, פסול'ע גיטין, קומט אויס אז ער מאכט פון די בחירות א דזשאוק, ווייל זיי זאגן אז רב אהרן קען מתיר זיין א פסול'ן גט, איז. ווילן זיי נישט הערן בכלל וועגן די בחירות, דאס טוט א מורא'דיגן היזק פאר די גאנצע שיטה פונעם רב. יעצט שטעל דיר פאר, טאמער ווערט אדער אין קרית יואל, צו אין וואודבערי ארום און ארום, ווערט געבוירן א קינד וואס רב אהרן איז נישט געווען דער מסדר קידושין, וואס ער האט נישט געמאכט די פאר טאלער, דעמאלטס קאלט מען אפ אין די גאנצע וועלט און מען שיקט בריוון אז מען זאל וויסן אז די קינדער זענען פסול. וואט א דזשאוק. אונז זעמיר אידן. וואס איז נאך געבליבן אז וואס אונז טאר מען נישט טוהן אלץ איד? וואט אר ווי סטיל אין פאר אז מען טאר נישט טוהן? מיט וואס בין איך אנדערש ווי א גוי חלילה? אז איבערפארן א מענטש מעג מען, שלמה משה דיימאנד, מען האט געמעגט פארברענען אין סקווער, דער בחור האט געמעגט פארברענען אין ראטענבערג, ווייל די עבודה זרה דוד איז דער גאנצער ווי מען זאגט פירער, סא וואס טאר מען נישט טוהן אלץ איד? פארקערט איך הייב אן צו קוקן, די גמרא זאגט, אויף א פלאץ אין מסכת יבמות מ'האט געלערנט יעצט אין דף זאגט דארטן די גמרא אז א גר איז נישט מצווה אויף כיבוד אב, פרעגט די גמרא דער גוי העט דאך פרעגן ווי דען דא א זאך וואס א גוי איז מחויב און א איד איז פטור ווייל ער איז געווארן א איד, איך וויל וויסן אונז זעמער אידן וואס. וואט לימיטס אס? אונז מעג מען דאך לכאורה יעצט טון אלעס וואס דער גוי, די אגודה אין סאטמאר זאגט מען מעג חתונה האבן מיט א זכר, יעדער מלמד האט געטאטשט אלע קינדער אין חדר און מען האט געמאכט הוצאת זרע און מען האט מכשיל געווען אלע קינדער, און אין פאבליק סקול לאזט מען דאס נישט צו, אמת דעמאלטס האט מען ביי זיי אויך געמעגט אבער היינט לאזט מען שוין נישט צו ביי זיי זייער שטרענג, סאו אונז זעמער געקומען מקדושה. קלה לקדושה חמורה, אונז זעמער געווארן אידן, און אונז מעג מיר אלעס וואס דער גוי, פלאס אונז מעג מיר זיך אננעמען פאר דוד'ל סקווערער, און יעדער חסידות מעג זיך אננעמען פאר זיין שייגעץ, פאר זיין באמבל בי, די בי וואס צו יעדער איינער מוז איר דינען. ס'ממש איז א הארץ רייסעניש רבותי, איך זאג ענק אז עטס ענק אזוי אויפפירן, עט זיך עס זייער נישט גוט אויסלאזן. ס'קומט יעצט א פסח, מ'געט אויס טויזענטערס פאר הכשר געלט, פאר כשר'ן, פאר עסן כשר, פאר מצות, פאר מרור, די מצה האט זיך אירע פראבלעמען, דער מרור האט זיך זיינע פראבלעמען מיט הלכה, אלעס איז פול מיט פראבלעמען, ס'עט אריינקומען פון ארץ ישראל שמיטה סחורה, רבותי, וואט אר ווי. וואס טוהן מיר אונז פארן הייליגן באשעפער אז אונז הייסן מיר א איד, אונז זעמיר געקומען מקדושה קלה, דער אייבישטער האט אונז מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו, אונז קומען לקדושה בחמורה, אונז קום מיר אריין צו אידישקייט, און ס'איז אונז נישט מחייב גארנישט ווייניגער ווי דער גוי, דער געווענטליכער שמוציגער גוי אין די גאס וואס ער איז געי און לעסביען שרייט אויכעט ווי דאונט טאטש טשילדרען. ס'האלט מיך אין איין שריי, זיי שיקן אונז בריוון די גאנצע צייט, צו זאגן זיי אונז האבן מיר פארכאפט און וואס אונז האבן מיר פארכאפט באט א טשיילד ווי וואלד נעווער טאטש. עניוועי, מען דארף אויף די אלע רבנים אובאכט געבן זייער שטארק, אונז האבן מיר צוגעשפארט איינעם פון די האראוויץ, ר' הערשעלע ספינקער'ס אן אייניקל האבן מיר אים צוגעשפארט אין בית שמש די שול, מען דארף אויף די אלע זייער וואטשן. יעצט איך וויל ענק אויסרעכענען די אנדערע רעבעס אויכעט, ווייל קען זיין זענען די זעלבע חזירים, כ'ווייס נישט, באט ווי דאנט טראסט עניבאדי ענימאר. איינער רופט זיך לייפניקער רב און דער צווייטער קען איך זייער גוט, ער איז ר' מרדכי יונגרייז, ער איז גראדע מיינס א קאזין אויכעט, ער הייסט ר' מרדכי זאב הלוי יונגרייז א טשענגערער אייניקעל, טוט גרויסע זאכן און טאטשט נישט קיין קינדער, שוין פערציג יאר איז ער א מלמד ער האט קיינמאל נישט געטאטשט. נאכדעם איז דא די זלאטשובער אין בני ברק וואס איז ר' מרדכי מאיר מעכעלאוויטש, דאס איז דער זון פון דעם רב מעכעלאוויטש וואס איז יעצט אוועק, איך ווייס נישט, איך קען נישט זיין היסטערי, נאכדעם איז דא דער לייפניקער, ער הייסט ר' נפתלי מיילעך האלבערשטאם, און נאכדעם איז דא איינער ער רופט זיך מישקאלצער רב, ר' שלום בערגער. מסתמא מישקאלצער אייניקל. יעצט למעשה האב איך שוין פריער געזאגט, דער פיפטער צדיק וואס מען רעדט פון אים איז דער קאראקאסער. דא שטייט ער הייסט ר' משה ראזענבוים, ער הייסט זכריה אויך, נאר אין גאנץ אמעריקע איז ער באקאנט אלס נאמען חזריה נישט זכריה. יעצט, זיי שרייבן דא זיין צדקות מיט זיין הייליגקייט, ער איז אן אייניקל פון זוטשקער, און ער האט זיך פורש געווען פון הבלי עולם הזה, און ער וואוינט אין עיר התורה וחסידות אין הרי יהודה, און ער נעמט צוזאמען בחורים מיט קינדער, ער ווייזט א גרויסן ליבשאפט, זיכער ער איז געי, ער האט זיין אייגענעם קינד געוויזן ליבשאפט, אבער אריינגעשטופט אין אחור. דאס ווייב האט זיך געהארגעט. און ער ברענגט דאס, חנוכה נעמט ער צאם צו זיין טיש און ער טיילט פאר די קינדער סופגניות, ער גייט פון איין שול צום צווייטן, ער איז דער פערדער דור פון די גזע פון נדבורנה וואס האט זיך באזעצט אין ביתר, הערט אויס מורא'דיגע געוואלדיגע הייליגקייטן וואס דא טוט זיך. ער קומט אן שבתות צו זיין פעטער פון צום סטאניסלאווער וואס ער איז א גרויסער מכניס אורח, איר הערט וואס דא טוט זיך, מורא'דיג. און זיי זאגן אז ער פירט טיש בחיי אביו נאנאשער רעבע און דאס איז זיין טאטע און זיין זיידע איז דער קאראקאסער רעבע, זיין זיידע געווען א שוחט אין קאראקאס און א שליח פאר אצ"ל אין קיובע. עס האט גארנישט מיט רעבעריי. שרייבן זיי דא אז ער פירט טיש פאר בחורים פון די ישיבה יעדן פרייטאג צונאכטס אין בית המדרש חניכי הישיבות אין רחוב האדמור מנאדבורנא. ברענגט ער דא אז פאר צוויי יאר צוריק איז אים א בחור נאכגעגאנגען ווייל דער בחור זאגט ער איז א וויקטעם פון דעם חזיר, פרייטאג נאכמיטאג האט ער אים מכשיל געווען אין מקווה, אזוי זאגט מען, איך נעם נישט קיין אחריות. לייגט מען יעצט אריין אין צייטונג אז ער האט געוואלט פון אים האבן פינף טויזנט שקל און ער האט געזאגט אז טאמער נישט העט ער אים סלעשן זיין טראוט מיט א מעסער, ס'איז נישט אמת, ער האט נישט געבעטן קיין געלט, ער האט געזאגט דער מענטש האט מיך מכשיל געווען, אזוי זאגן די וואס זענען געשטאנען ארום אים. שרייבן זיי אז דער אדמו"ר האט זיי געזאגט אז שבת טראגט ער נישט קיין געלט, ער זאל קומען צו די מוצאי שבת. למעשה האט ער אים געוואלט שעכטן, ער האט אים עס נאר נישט געטון ווייל ער האט געהאט אפאר חסידים ארום זיך און זיי האבן עס נישט געלאזט. יעצט אויב מען קען אזוי באשרייבן דעם רעבן, קען מען דאך יעדן אזוי באשרייבן, פארוואס באשרייבט מען נישט אזוי ברוך מרדכי'ן, דאסקאלאוויטש, און די אלע חזירים? און עטס ווייסט וואס ס'גייט זיין די ענד? עס האט איינער געזאגט אמאל א גוט ווארט, עס איז א מאמר החכם, זאלסט נישט זאגן קיין ליגנט ווייל נישט וועט מען דער אמת אויך נישט גלייבן, נעקסטע דזשענערעישאן וועט שוין נישט גלייבן אז די פריעריגע גרויסע צדיקים מיט הונדערט און צוויי הונדערט יאר צוריק זענען געווען מער צדיקים ווי די חברה, און דאס האמיר זיך אונז אליינס ערווארבן, מען האט דאס געטון פאר אונז אליינס, מען האט געדארפט וויסן א חזיר טאר מען נישט בעקן, ניין די נייע צדיקים פונעם יעצטיגן דור און מיט שרן שרייבט נישט ארויס זכריה ווייל יעדער קען אים מיטן נאמען חזריה, עניוועי פירטס ענק ווייטער אויף אזוי רבותי, באט מיענווייל די אווערנעס פארט גוט און אונז גיימער מאכן זיכער אז יעדעס יונגל העט וויסן אז מען טאטשט אים זאל ער יענעם אריינשטויסן אין די ביצים און ער זאל שרייען חזיר און ער זאל אים באקסן, און ער זאל נעמען אלע זיינע חברים ארום און ארום, יעדער זאל אים צוהעלפן, עה, דאס גייט נישט מער אנהאלטן. סא יעצט האב איך געוואלט זאגן נאך א וויכטיגע זאך, דער עולם האט זיך אזוי געפרייט אז דערשאוויץ האט באפרייט ברוך מרדכי'ן, און מען האט געטשעפעט מיין חבר ר' שלמה אהרן קעלנער, האב איך אזוי געזאגט לאמיך דיר עפעס זאגן, איך האב יעדן געזאגט, דו קענסט נישט ר' שלמה אהרן קעלנער, קודם כל האט ער סייעתא דשמיא ווייל ער האט זיך געשלאגן פאר טשיילד פראטעקשן, צווייטנס, ער איז א חכם מחוכם. ס'האט אמאל איינער געזאגט ער עסט נישט קיין שור הבר קיין לובאביטשער שחיטה. פארוואס? ווייל ער ווייסט נישט ווען די בהמה איז געשטארבן. אז אז נאכן שטארבן קען מען נאך הייסן מען לעבט, ער ווייסט נישט. אבער איך זאג ביי שלמה אהרן'ען, דו'סט קיינמאל נישט וויסן ווען ער האט פארלוירן און ווען ער האט געווינען. ער איז זייער זייער קלוג און ער באהאלט אלעס. עניוועי, יעצט איז דא מורא'דיגע נייעס. דער שייגעץ אלן דערשאוויץ. איז קודם כל ס'איז דא א ראש כולל וואס ער איז אין ארץ ישראל און ער הייסט אויף עברית רופט ער זיך ראקעפעט ער הייסט ראוטקאפ ער איז די ראש כולל אין גרוס כולל וואס דאס איז פון ישיבה יוניווערסיטי אין ירושלים בקיצור ער גייט ארום זאגענדיג מעשות ער דערציילט שיינע זאכן האט ער דערציילט אז ער האט אמאל געזאגט אין די פייוו טאונס א דרשה און ער האט געקוואוט אלן דערשאוויץ. איז צוגעקומען א פרוי און זי האט אים געזאגט וויאזוי קענסטו קוואוטן אזא מענטש, דער מענטש איז דאך א נישט קיין ערליכער און זי האט געזאגט געוויסע זאכן שלעכטס אויף אים, און זי זאגט אים ביי די וועי איים היז מאדער, סאו די אייגענע מאמע זאגט עדות וואסער א לאו-לייף זון זי האט. דא האט עטץ, כ'לייג עס ארויף עטץ קענען הערן דעם געשפרעך. קלער דערשאוויץ סמעקט מיי פעיס וואנס איי טאלד יו די סטארי, איי עווער טעל יו די סטארי, איי וואז סקאלער אין רעזידענס אין יאנג איזריעל אוו סידערהורסט,

עטץ כאפטס נישט וואס דא טוט זיך, דער מענטש איז א לאו-לייף ארומגעלאפן באפרייט, ווי מען האט געקענט האט ער געכאפט נאך אפאר טאלער, ער איז געגאנגען און געשריגן אין קאורט אוו לאו האט ער געשריגן אויף מיר פאר פאר איינע פון די גרעסטע צייטונג שרייבערס פון ניו יארק טיימס אז איך ראביי ראזענבערג איז א לייער, איך האב געקענט סוען פאר דעפעמעישן אבער איך האב נישט געהאט דאס געלט האב איך געזאגט רבונו של עולם טעיק קער אוו הים, דער אייבערשטער האט פון אים גענומען גוט קער. יעצט איז דא אן ארטיקל, העלע ווינסטאן, זי העלפט אונז צו אין די דזשואיש וויק יעדעס מאל מיט אירע ארטיקלען, שרייבט זי חסידיק אביוז וויסלבלאוער סואינג דעשעוויץ בראדערס, נאכדעם וואס ר' שלמה אהרן איז שוין געווארן באפרייט אין קאורט, מ'האט געזען ס'איז אלעס באלאוני מיט ליגנט, האבן זיי נאך גענומען זיך שרייען, זיי האבן זיך דאך געפילט זייער פארשעמט. ווייל ווי מען זאגט אזוי צו פארלירן, די דעשעוויצער זאלן אזוי פארלירן, האבן זיי אנגעהויבן צו שרייען פארן צייטונג און צו מיר איבערווייזן אז דאס איז געווען נישט מער ווי ער האט געוואלט גנב'נען געלט עקסטארט מאני עקסטארט מאני, דעטס דעפעמעישן, נאר ביז יעצט איז דער שייגעץ אלן דעשעוויץ געווען א ביג מען, סאו הי גאט עוועי וויט עווריטינג. יעצט סוט מען אים פאר דעפעמעישאן, נישט נאר ער העט גיין נאך זיצן ווייל ער האט געטאטשט מיינערס און ער האט געוואוינט מיט זיי אויף עפעס אן אינזל ביי דעם עפסטיין, ניין עס העט נאך זיין לעבעדיג, מ'עט אים נאך סוען אין די מיליאנס אוו דאלערס, ער האט דיפעימט מענטשן. סאו ס'געווארן יעצט פרייליך? איך זאג ענק רבותי ליסן יעדע מלחמה. וואס מען געווינט אין איין טאג איז נישט קיין געווינעכץ, און דאס האט זיך סאטמאר איינגערעדט, נאר משה דוד נידערמאן קען רעדן צו די מעינסטריעם נוספעיפערס, מען דארף נישט מורא האבן פאר נחום ראזענבערג, און הע, מען האט אים אפגעווישט, ער האט צוגעשפארט, מען האט נישט אפגעווישט, ער האט נישט צוגעשפארט, מען ארבעט אונטערן טיש. מען האט געארבעט די גאנצע צייט ווען מען איז געווען צוגעשפארט, בסוף איז געווען מען האט צוריק געעפנט, יעצט עפן איך א ליין אם ירצה השם אין ארץ ישראל אויף עברית אויכעט, ווייל ארץ ישראל איז שוין מסכים אז מען מוז האבן אז אלע קינדער זאלן וויסן וואס דאס הייסט משכב זכר און וואס דאס הייסט די ערווה און פאר וואס דער אייבערשטער האט באשאפן אן אות ברית קודש און וואס דאס הייסט אז מען דארף דאס וואטשן און מען טאר זיך מיט דעם נישט שפילן. ס'איז געווארן לעבעדיג, ס'איז אנבעליוועבל. אלע תלמוד תורה'ס אין בני ברק, זיי האבן אזא ועד התלמוד תורה, אלע האבן זיי עס אנגענומען, זיי גייען היינט מיין וועג, זיי האבן מיך אפגערופן. סאו עניוועי, למעשה, ברוך השם, דידן נצח, דער אייבערשטער זאל העלפן ס'זאל זיין א הייליגע קאמיוניטי, אזוי ווי דער פרה אדומה האט מטהר געווען טמאים און מטמא טהורים, ס'זאל ארויסקומען וואס אלע רבנים זענען שקצים מיט מנוולים, דאס וועט זיין דער מטמא טהורים. אז ס'איז נישט קיין טעות, זיי פאפן נאר, און ס'וועט זיין מטהר טמאים דעם וואס זיי האבן געשריגן אז זיי זענען מנוולים און זענען ליגענערס, דעם גאר וואס זיי האבן מער צום טהור. סא יעצט וועט קומען דער שיעור. ויקהל פקודי איז בעיסיקלי איבערגע'חזר'ט גאנץ תרומה און תצוה. זאגט דער אור החיים הקדוש פארוואס האט דער אייבערשטער עס אזוי איבערגע'חזר'ט, זאגט ער ווייל דער אייבערשטער האט געוואלט ווייזן מיט וואסערא ליבשאפט ער נעמט אן אונזער בויען פונעם משכן, ווייל נארמאל. און הייסט דאך עס אז דער משכן קומט מכפר צו זיין אויפן עגל, קומט אויס מ'האמיר געטון א גרויסע גראבע עבירה, און דער אייבערשטער געבט אונז ווי מ'זאגט א מזבח כפרה, אבער דאס ווייזט נישט אויף ליבשאפט אז מ'איז אזוי באליבט ביים אייבערשטן אזוי ווי פאר ס'איז געווען דער חטא, וועגן דעם זאגט דער אור החיים הקדוש אז דער אייבערשטער חזר'ט עס איבער און נאכאמאל ויקהל פקודי און רעכנט אויס יעדעס אפילו יעדעס העקעלע אלעס פונקטליך צו ווייזן אז ניין נישט נאר און דורך דעם איז דער אייבערשטער מוחל די מעשה עגל, נאר נאך מער, ער געבט אונז נאך מער, אויך דער הייליגער באשעפער, ער געבט אונז א מורא'דיגע ליבשאפט, אז אונז האמיר זוכה געווען אז מען זאל משרה זיין שכינותו בתחתונים, ווייל די גאנצע יצירה איז דאך געווען אז דער אייבערשטער האט געוואלט משרה זיין שכינותו בתחתונים. איך נעם חזק פונעם ספר, און עס קומט נאך צו פרשת פרה אויכעט, פרה איז דאך טהרה, פארברענט די פרה אדומה, מ'איז מ'ווערט צוריק בטהרה, און די טהרה זאגט די רמב"ם איז נישט נאר פון טומאת מת, נאר ס'איז אויכעט פון טומאת עבירות, איז די וואך איז זייער א פאסיגע סדרה אז מ'זאל אביסל זיך מתבונן זיין וועגן עניני תשובה, יעצט כ'האב געוואלט זאגן, עס איז ברוך השם דורך די פורים מיטן שושן פורים. ס'איז אזוי שיין דורך, איך זאג ענק איך באקום קאמפלימענטס פון איבעראל, מען האט זיך צוגעשטעלט, קהילות מאכן שוין נישט מער זייערע ווי מען זאגט זאכן וואס מען דארף נישט מאכן, אזוי ווי די באסעס וואס זענען געפארן זענען געקומען, ס'איז געווען איינס וואס איז געווען א באס, איך ווייס נאר נישט פונקטליך צו ס'איז געווען פון בונה עולמות ומחריבם, צו ס'איז געווען פון די וואנס אן א טיים באמב, אבער ווי אזוי ס'זאל נישט זיין, זיי מעגן האבן א באס, זיי מעגן האבן א באס מיט א קאוטש, ווייל פאר זיי איז זייער גוט אז ס'קומען אראפ די בחורים, און מ'קען נאך צושטעלן דארטן אפאר מיידלעך אויך, די ווייבלעך וואס האבן נישט קיין קינדער, און זיי טוען די זעלבע וואס דער זילבער האדרעס טאדרעס זילבער מיט דעם בלינדן דיין זילבער, זיי האבן א פירסט קאזין וואס האט געמאכט א גיינעקאלעדזשיסט אפיס אין מאנהעטן אין עמפייער סטעיט בילדינג, און ער האט דארטן געטו ער אליינס מיט נאך אפאר חברה וואס ער האט געהאט האבן מעבר געווען פרויען. אידישע טעכטער. היינט גייט מען אריין און מען פרעגט נאך א יחוס ווער ער איז, און טאמער איז א ספרדישע וויל מען נישט ווייל מען האט מורא זיי קומען עפעס פון בעלי תשובות, א בעל תשובה וויל מען זיכער נישט, רבותי יעדעס אידישע טאכטער היינט איז א שאלה צו איז זי איז נישט קיין ממזרת, דאס איז ודאי געשען. ער האט עס געהאט יארן לאנג, מען האט אים געכאפט, מען האט אים איינגעזעצט, ער האט זיך גוט שיין ארויסגעדרייט, ער האט באצאלט גרויס געלט, ער האט עס אפילו אראפגענומען פון די וועבסייט, עס איז דא איינס וואס איז יא נאך דא, אבער די רוב וועבסייטס האבן עס שוין נישט, ער האט באצאלט, דאס איז זילבער, האדרעס טאדרעס דער טאדרעס זילבער, די פאוערפול פעמילי, ס'איז מיר א וואונדער אז האדרעס טאדרעס לאזט זיין רעבעצן גיין מיט בייעס, א שיינעם טאג וועט זי אהיימקומען פרעגנענט, פארוואס האט ער עס נישט געשיקט צו זיין פירסט קאזין?
נאר דער פירסט קאזין האט נישט אויסגעזאגט וואס ער טוט, און יעצט מסתמא איז ער שוין צו אלט זי קען שוין נישט ווערן פרעגנענט, הענגט ארום מיט די בייעס, ס'איז אויך א וועג פון ענדזשויען לייף, עניוועי דאס זענען היינט די רבנים, גארנישט מיט נישט. ס'איז געווען דעמאלטס פארמישט צוויי פערד, דער ראש ישיבה פון שערי יושר ראביי ראזענבלום און דער אנדערע פערד דער סקולענער, און זיי האבן געזאגט מ'זאל מאכן א שווייג ווייל פרויען זענען געקומען זענען שוואנגער געווארן זענען זיי האבן ממזרים צוקערי ממזרים האבן זיי געזאגט מאכן א שווייג ווען נישט האבן זיי נישט טארן חתונה מיט א אידישע טאכטער. סא די ארגענעזעישאנס זענען געפארן מיט באסעס, זיי האבן באקומען זייערע אומזינסט, אבער אנדערע ארגענעזעישאנס האבן זיך זייער גוט צוגעשטעלט, איך האב באקומען אסאך טעלעפאונס מיט אראבישע קללות און ספרדישע קללות, איי קודנט קעיר לעס, סאיז געווען ארדענונג, אויסער דעם געווען נאך ארדענונג ווייל דער אייבערשטער האט ענק אראפגעגעבן א שניי. דער אייבערשטער האט איהם געזאגט אז איך דארף נישט אזא מין צדקה גיין וואס בחורים שיכור'ן מען גייט מען קומט אריין צו פרעמדע הייזער איך ברויך עס נישט, נישט דאס האב איך געמיינט, באט עניוועי ס'איז געווען ברוך השם ארדענונג אין אלע זייטן, ברוך השם אבי מען קען שוין עסן די פירות, אפילו זאליקא האט שוין ארויסגעשריבן ער האט דאך זיך נישט געוואלט בייגן פאר גארנישט האט ער ארויסגעשריבן א שיינעם בריוו אז די אלע וואס זיי גייען מיט די ווענס מיט די שייגעצישע באסעס און מיט די מיוזיק און מען קומט אראפ אויפן קאוטש און מען שטרעקט זיך אויס, איין בחור פאטשקעט דעם אנדערן און נאכדעם זאגט ער א טאג שפעטער דו ביסט גערעכט, כ'בין געווען שיכור, אז אפילו ער האט זיך שוין געבויגן און ער האט געזאגט ניין אז ער וויל טאקע דאס מער נישט טון, דאס איז א מורא'דיגע געווינס. און והוא הדבר אשר דיברתי, דאס וואס איך טענה כסדר, כלל ישראל וויל זיין גוט, כלל ישראל איז גוט, כלל ישראל איז דאס בעסטע וואס איז דא. ס'האמער מנהיגים פון די ערב רב רבנים, שקצים, וואס זיי פארפירן אונז, און זיי זעען אז ס'זאל זיין נישט גוט, אדער דורך דעם מאכן זיי געלט אדער זיי קענען אליינס מאכן זנות, און די צייטן האבן זיך אויפגעהערט, דאס דארפן זיי וויסן. און די עיקר וואס מען דארף וויסן איז, איך בין נאר א ריפארטער, איך האב גארנישט מיט די זאך, נאר איך מאך די אווערנעס, עטס זענטס מחנכים, כ'האב יעצט באקומען א טעלעפאן קאל פון די בעלזער מיידל סקול, כ'באקום שוין לענגערע צייט פון זיי קאלס אז ס'טויג נישט, די מערסטע דראפ-אוט מיידלען וואס איז דא אין בארא פארק זענען פון בעלז, נישט פון בית יעקב. נישט פון שולמית, ס'גאר פון די היימישסטע בעלז, פארוואס אנשטאטס אז זאלסט לערנען די מיידלעך וועגן צניעות, דוגרי, פוינט בלענק אזוי ווי איך הייס ענק צו טוהן, און אזוי ווי רוב מיידל סקולס האבן אנגענומען, זענען מיר פרומע עפעס מאיר מייערס וואס ער שרייט אז מ'דארף מיך הרג'נען שבת שחל בו יום כיפור. כ'האב געוואלט וויסן יעצט צו גיין פורים, ווען פורים געפאלט זיך אום שבת דארף מען מיך אויך הרג'נען צו נישט? וועלכס איז א גרעסערע מצוה, פורים שחל בו שבת צו יום כיפור שחל בו שבת? אוי נחום האסט דיך אינגאנצן אנגעטרינקען נאך פון וויין, וואס איז מיט דיר, דו ווייסט נישט אז פורים קען נישט געפאלן שבת? אה כ'האב נישט געוואוסט. כ'ווייס אז אזעלכע בהמות משוגעים וואס זיי פארדרייען ענק דעם קאפ און זיי זענען נאך פרום, און ממילא לערנט מען נישט מיט די מיידלעך וואס מ'דארף, ס'איז נישט דא מער קיין סיקרעטס. אין די זעלבע צייט בין איך יעצט אינוואלווד מיט א מיידל סקול. אין מאנסי זאגט מיר א מחנכת זאלסט וויסן אלע מיידל סקולס אין מאנסי זענען בדיוטא התחתונה אלע איך האב אלץ געוויסט ס'איז דא אין וויזשניץ צרות דא האט מען ארויסגעווארפן מיידלעך דא האט מען ארויסגעווארפן דא זענען געגאנגען אראפ פון וועג ניין זאגט זי ס'איז אלע די זעלבע קיינער איז נישט בעסער נאר וואס ס'איז דא וואס זענען מער אויף א מדריגה און ס'איז דא וואס זענען קלענער אין אדער ווארדס די פערסענטעדזש ס'איז דא וואס האבן צען פיפצען פראצענט דראפ אוט ס'איז דא וואס האבן יעדעס יאר די עלטסטע קלאס די גרעדזשועטינג קלעס וואס זענען אלע דראפ אוטס אז זיי האבן שוין אלע צוטוהן מיט פארהייראטע פרויען און זיי ווייסן שוין אלעס און ס'דא וואס איז נאר דא פינף צען מיידלעך זאגט מען מיר די וואס זיי געבן מיר איבער די אלע ענייני חינוך זאגן זיי מיר און דאס האט גארנישט צוטוהן מיט די מאדערן טעקנאלעדזשי.
ס'האט גארנישט מיט דעם צו טון. ס'האט צו טון אז קיינער זאגט נישט פאר די מיידלעך, איך האב ענק שוין געזאגט מען טאר זיך נישט דארט שפילן, ס'איז דא אזאך ס'הייסט ארגעזעם, די מיידלעך ווייסן דאס וואס דאס איז, דעי דאונט נאו האו הארב איט איז, זיי טאטשן זיך, זיי טוען וואס מען טאר נישט, און נאכדעם קומען נאך צו די פארהייראטע פרויען, זיי טוען, זיי לערנען זיי אויס נאך אפאר סיקרעטס אוו די טרעיד, און דעטס וואטס גאוינג אן. סא רבותי עטס באהאלטס אלעס, באט מעיק שור וואן טינג. לערנט כאטש די מיידלעך הלכות נידה זאלן נישט אהיים קומען פרעגנענט, ווייל זיי האבן בויפרענדס אויכעט, זיי דערציילן מיר די מחנכות און זיי וויינען צו מיר, ר' נחום וואס קען מען טוהן, זאג איך, איך בין נישט קיין מחנך, מען דארף אריינברענגן פראפעשענל מחנכים, אויב מען האלט דארטן דארף מען ארויסווארפן די אלע פרינציפעלס, זיי טויגן נישט, יעצט איך הער זאגן אז אין בעלז גייט די פרינציפעל פליען, ווייל ס'איז שוין ממש באו מים עד נפש, שטעל דיר פאר די חסידישטער מוסד וואס איז דא אין בארא פארק איז בעלז, און זיי זאלן האבן די מערסטע דראפ אוט מיידלעך וואס זיי פאלן ארויס פונעם סיסטעם. סאו אבוויעסלי דער'ס סאמטינג ראנג. אונז דארפן זיך ארויסלערנען פון דעם הייליגן יום טוב פורים. וואס איז דער גאנצער יום טוב פורים? דער יום טוב פורים איז אז מ'דארף האבן א חינוך אז מ'ארבעט פאר מארגן, היום לעשותם ולמחר לקבל שכר. ס'איז דא, די גמרא ברענגט אין מסכת יומא דף נ ב אז ס'איז דא פינף ווערטער וואס זיי האבן נישט קיין, מ'ווייסט נישט צו ס'גייט ארויף צו אראפ. ס'שטייט דארטן. ביי עמלק שטייט ויאמר משה אל יהושע בחר לנו אנשים, זאלסט מיר אויסוועלן מענטשן, וצא הלחם בעמלק מחר אנכי ניצב על ראש הגבעה, ווייסט מיר אונז נישט צי די פשט פון פסוק איז אז צא הלחם בעמלק מחר, מארגן וועט מען גיין מלחמה האלטן, אדער מחר אנכי ניצב על ראש הגבעה. במילא איז דער בעל קורא וואס ער ליינט עס מאכט עס אן א הפסק, ער ליינט בעמלק מחר אנכי, אזוי זאגט די גמרא מסכת יומא, סאו די גאנצע זאך איז צו ארבעטן אויף מחר, אויף מחר לקבל שכר. מען קוקט ארום וויאזוי ס'האט זיך דורכגעשפילט די גאנצע מעשה מיט די מגילה, שטייט אזוי. ויהי כראות המלך את אסתר המלכה מעדת בחורתה נשא חיים ויושט לה המלך, בקיצור פרעגט זי דער קעניג מה לך אסתר המלכה און מה בקשותיך עד חצי המלכות והיא נשא לך, בקיצור ותאמר אסתר אם אל המלך טוב יבא המלך והמן היה מעל המשתה, מ'האט אים שוין געברענגט.

אויף דעם איז קיין ספק נישט. נאר וואס, דער גוי, דער עשו, און דער אדום, מיט עמלק, די האבן די וועלט, דאס איז זייער קיום. יעצט אסתר המלכה האט פראבירט דא ממשיך צו זיין פון ומחר אעשה כדבר המלך, אדער אזוי ווי ס'שטייט דא ביי די מלחמה פון עמלק, צא הלחם בעמלק מחר, מען האט געוואלט ממשיך זיין דעם ענין פונעם מחר, און ממילא אויב מ'איז ממשיך דעם ענין פונעם מחר, דעמאלטס האט מען א קיום אינעם גלות. און דאס איז די גאנצע זאך וואס כלל ישראל דארף זיך האלטן דא ממש, מען האלט זיך שוין ביי די טיר פון די גאולה, דארף מען זיך האלטן אז מען זאל נישט זיין חלילה פון די פיר פיפטל וואס זיי גייען אונטער, ממילא אז מען וויל אז מען זאל האבן א קיום דארף מען לערנען וועגן מחר, ומחר לקבל שכר, היום לעשותם ומחר לקבל שכר, מען דארף אויסלערנען די מיידלעך וועגן צניעות, מען לערנט זיי נישט. און די צניעות איז נישט די מין צניעות וואס מ'האט געלערנט מיט צוואנציג און דרייסיג יאר צוריק, ס'איז א שיפט אין די גאנצע צניעות, דרייסיג יאר צוריק האט מען געזאגט א מיידל איז מיט צולאזטע האר איז זי נישט צניעות'דיג, די קלייד איז נישט גענוג לאנג אז ווען זי זעצט זיך אראפ קען זיך נאך ארויסזעהן די קני איז נישט צניעות'דיג, היינט איז דאס נישט מער די צניעות וואס אונז דארף מיר שטארקן זיך אין, אוודאי דארף מען עס לערנען אוודאי איז עס אמת. היינט איז די צניעות גאר אינגאנצן פארקראכן, מיידלעך טשעפענען איינער מיטן צווייטן, זיי שפילן זיך דאקטער איינער מיטן צווייטן, זיי מאכן אראוזד איינער דעם צווייטן, און זיי קענען אלע מיני מיאוסע זאכן, זיי ברענגען עס אהיים פון די בחורים, בעלז איז דאך א חסידישע ישיבה, סא ווי קומט עס אז די בחורים קענען די אלע שייגעץ שטיק? ס'דא עטליכע מיידלעך וואס כ'האב געהייסן די פרינציפעל זאל פרעגן פון ווי ווייסט זי דאס, זאגט זי מיין ברודער האט מיר געזאגט. ס'איז דא עטליכע מיידלעך וואס די ברודערס האבן געוואלט אטאקירן די מיידלעך אין בעט, סא ס'איז א אומגליק, ס'איז א אנדערע מען מוז שיפטן, איף יו נאט גענע שיפט עט נישט זיין גארנישט ווערט, שטעל דיר פאר אין די אלטע צייטן געפינט ביי דוד המלך אויכעט, מען געפינט אין תהלים אז ס'איז דא א פאנצער און דער פאנצער מאכט אז ס'זאל ווי מען זאגט מען זאל נישט קענען יענעם הרג'נען, יא מען קומט מיט א שווערד. היינט איז נישט דא די אלע זאכן, ווען איינער לערנט זיך היינט צו פירן א מלחמה, א סאלדאט זאל פירן א מלחמה מיט א פאנצער און מיט אזא לאנגע שווערד, ס'איז א דזשאוק, ס'גייט מיט באמבעס, ס'גייט מיט מאשין גאנס, ס'איז אן אנדערע ווי מלחמה. יעצט איך וויל אביסל רעדן וועגן דעם זאך וואס איך זאג אז דער קומט מיט א ביקס איז עס אסאך שעדליכערער ווי דער וואס ער קומט מיט א לאנגן שווערד וואס דאס איז די אלד טיים דיעל. יעצט ס'דא א פסוק והוא יושב פתח האוהל שטייט ביי אברהם אבינו יעצט ס'דא אין הייליגן ספר קדושת ציון פון ר' בן ציון באבובער אין פרשת בלק זאגט ער א מורא'דיגע שיינע זאך בלק איז דאך געווען זייער קלוג און ער האט גענומען א פאבליק שעלטער אז ער זאל שעלטן די בקיצור האט ער אים געזאגט, נו וואס האסטו מורא צו שעלטן די אידן? ואם תאמר עסט פרעגן מי עומד לנגדך ווער עט שטיין קעגן דיר לעשות בם כטוב בעיניך? האט ער אים געענטפערט, ניין ניין ניין ניין והוא דער והוא יושב ממולי, שטייט והוא יושב ממולי ער זיצט קעגן מיר, והוא דער והוא זיצט קעגן מיר, דער פסוק והוא וואס עס שטייט ביי אברהם אבינו והוא יושב פתח האוהל, העהעהה פאר דעם האב איך מורא. עניוועי, ווייל דאס איז א סימן פאר אידישע קינדער, ווילאנג די אידישע קינדער האבן קינדערלעך פון דריי און פיר יאר אלט וואס זיי זיצן און זיי רעדן מיט זייער קול די הייליגע ווערטער פון חומש איז אין כל אומה ולשון יכולה לשלוט בהם, ווייל בזמן וואס איז קול קול יעקב איז אין ידיים ידי עשיו, וועגן דעם האט מען דאך אונז געמאכט אז מען נעמער געלט די. פראגרעמס פאר די קינדערגארטן און די טשעפטער וואן און טו, זאל מאכן זיכער אז די קינדער זאלן נישט לערנען בקדושה, און טאמער איז דאס נישט גענוג האט מען זיי נאך מכשיל געווען אויך. יעצט זאגט דער קדושת ציון וצריכים לשית לב ולהתבונן בזה, מען דארף מתבונן זיין עד כמה צריך להתאמץ בכל עוז ותעצומות לסייע לישיבות ולתלמוד תורה, בגוף בנפש ומאוד לישא בעול, מען זאל מיט אה שטיין מיטן עול ולסייע בסיוע שיש בו ממש ולשים עינא פקיחא בהשגחה מרובה ושמירה מעולה בחינוך הבנים להושיבם בין ברכי תלמידי חכמים. אה, קען זיין פון דא איז געקומען דער חורבן אז מען האט אריינגעזעצט די קינדער אין די שויס די מלמדים ווייל זיי האבן געזען בין ברכי תלמידי חכמים, ניין מען מיינט נישט דאס, מען מיינט נישט מען זאל אריינשטעלן א קינד צווישן די פיס, מען מיינט מען זאל אריינשטעלן אין א פלאץ ווי תלמידי חכמים דרייען זיך, ולגדלם לתורה ויראת שמים, כי מלבד שאנו מגדלים בזה דור ישרים יבורך דור הכין ליבו לעבודת הבורא, ונוסף גם הוא על שונאינו, עט עס אויך מאכן שלא יוכלו שונאי ישראל חס ושלום להרע לנו.

יעצט זאגט ער דא דער קדושת ציון, וסיפר לפני איש אחד מאנשי שלומינו, א איד האט אים פארציילט ששואלים אותו בתמיהה עלינו, מ'ווינדערט זיך אויף אידן אשר כל מגמתינו, אונזער גאנצע ווינטש איז להדריך בחורים ונערים בדרכי החסידות, מ'זאל. אויפציען די קינדער בדרכי חסידות ובזה סלקינן ובזה נחתינן מיט דעם הייבט מען אן מיט דעם ענדיגט מען ובזה כל עסקינו דאס איז אונזער גאנצער עסק ולא כן עשו רבותינו בדור שלפנינו אמאל איז נישט אזוי געווען שלא היו הבחורים חסידים מ'האט נישט געמאכט פון בחורים חסידים ס'איז ידוע דער הייליגער קדושת ציון האט געטשענדזשט דאס חסידות אין גאנץ פוילן. אין בעלז און איבעראל איז געווען אלטע אידן זענען געזעסן ביים טיש און די יוגנט מען האט נישט גענומען מקרב געווען קיין חסידישע בחורים קיין בחורים אינגעלייט און דער הייליגער קדושת ציון איז דווקא ארום געפארן און ווי ער האט געקענט האט ער צוזאם גענומען אינגעלייט און בחורים ווייל ער האט געטענה'ט זיי זענען דאך די פיוטשער פון כלל ישראל וואס האב איך אז דער אלטער איד זיצט ביים טיש און ער ווייקט זיך ביים רבי'ן ווען זיינע יארן זענען שוין פאריבער וואס איז מיט די יוגנט סאו עניוועי, שרייבט ער דא דער קדושת ציון, ו, ולא כן עשו רבותינו בדור שלפנינו שלא היו הבחורים חסידים, מ'האט נישט געמאכט פון בחורים חסידים, ואמרתי לו האב איך געענטפערט פאר דעם חסיד וואס האט עס מיך געפרעגט, שאולי להישיר ממש און נראים שהממשלה מתאמצת בכל כוחה, מ'זעהט מ'שלאגט זיך איין די אלע רעגירונגען מיטן גאנצן כח להגנת המדינה והאזרחים, מ'זאל מ'זאל שיצן די מדינה און די בירגער, לקראת מלחמה אויר.

יעדער סאלדזשער האט אויף זיין גארטל האט ער אזא מאסקע, ואם נשאל את שר צבא זקן ווען וועסט פרעגן א שר צבא, אן אלטן שר צבא, אן אלטן דזשענערל, אשר היה מלפנים מומחה בתכסיסי מלחמה וואס ער איז געווען א גרויסער מומחה אין תכסיסי מלחמה, וגם עשה נצחונות על שדה הקרב, ער האט געמאכט אסאך נצחונות אויפן פעלד, וועסט אים פרעגן אודות הגאז מאסקן, וועסט אים פרעגן וואס איז דאס וועגן די גאז מאסקן,

זאגט יעצט דער קדושת ציון פאר דעם חסיד וכן הוא ממש בענין שלפנינו, אזוי ביי אונז כי מלפנים היתה זאת בישראל אשר הנערים והבחורים היו מחובשי בית המדרש ולומדי תורה, ס'איז געווען בחורים מיט יונגעלייט זענען געזעסן און געלערנט תורה וכל חייהם היו בד' אמות של הלכה אז לא היה שום צורך ללמד לבני יהודה קשת ומגן ומלחמה, אפי' דרכי חסידות האט מען נישט געדארפט לערנען אפי' דרכי חסידות.

די טעכניק איז געמאכט צו כאפן די יונגע קינדער, ואם לא נעמוד על נפשינו ועל נפש בנינו הנערים בעוד מועד, אויב מ'וועט זיך נישט שטעלן, אפשטעלן, און אויפהייבן די נפש פון אונזערע קינדער, פון די יונגע, ווען ס'איז די צייט, להדריכם על פי דרך החסידות בעודם באיבם, מיר זענען נאך יונג, את מי יורה דעה ויבין שמועה, וועמען וועל איך קענען אויסלערנען אביסל שכל, ער זאל פארשטיין, מען רעדט פון אים, הלואי כי יסכים ווען ער פאלט דערין אויף כבר יהיה נמצא בשדה אחר חס ושלום איז ער שוין אין אן אנדערע וועלט, נניע מה צעק איר וויינען און וועט מען שרייען וועט מען נישט געהאלפן ווערן כי הוי כל הצועק לשעבר אזוי ווי איינער וואס שרייט אויף צוריק צו וועגס ולכן מה שלא היה בצורך חסידות בדורות שלפנינו היא מהכרח כעת ולא סגי בלאו הכי דאס וואס איז געווען אמאל וואס מען האט נישט געברויכט קיין חסידות היינט איז עס א הכרח און אזוי ווייטער, און זאגט ער ווייטער די באבובער רב די קדושת ציון, וועגן דעם בעט איך ענק זאלטס די יונגע קינדער מחזק זיין און מקרב זיין צו חסידות און אזוי ווייטער, על כל פנים דא זעט עטס אויך די מין זאך אז אן אלטער גענעראל וואס ער קען מאכן מיט אזא פאנצער און מיט א שווערד, היינט קומט מיט א גאן צו מיט א באמבע, בום! כ'האב נאר דאס צוגעברענגט מען זאל האבן אביסל צו פארשטיין וואס איך מיין ארויסצוברענגען און אויכעט אז מען דארף היינט מיט די קינדער לערנען חסידות און היינט וואס ס'איז שוין א נאך א דזשענערעישאן נידריגער דארף מען לערנען מיט די קינדער וואס דאס הייסט סעקס אביוז, מען דארף זיי לערנען וואס דאס הייסט קדושת הברית, מען דארף זיי לערנען וואס דאס הייסט מען טאר נישט אנרירן דעם אבר, ווען האט עטס געהערט א רבי זאל דאס לערנען? קיינמאל נישט, ווייל ער האט מורא דאס צו זאגן ווייל דאס יונגעל וועט אים שרייען חזר האסט דאך מיך אנגערירט. ווען האט עטס געהערט אז מ'דארף האבן ונשמרתם מאד לנפשותיכם אז ס'קומט א קישוי אבר דאס איז א נארמאלע זאך אזוי ווען א מענטש וואקסט ציעט זיך אויס אלע אדערן ציעט זיך דאס אויך אויס אבער אונז דארף מען טראכטן פון דברי תורה אדער פון אנדערע זאכן נישט חלילה פון זנות ווייל דעמאלטס וועט ער צוקומען צו ממש צו זר צו זרע לבטלה ווען האט עטס געהערט מ'זאל ענק דאס לערנען סאו דאס איז היינט די נייע שפראך באבובער רב'ס צייט האט מען געדארפט לערנען בחורים מיט אינגעלייט חסידות און היינט דארף מען לערנען מיט קינדער. און מיט מיידלעך, און מיט בחורים מיט אינגעלייט, וועגן שמירת הברית, און זיך נישט לאזן פון קיינעם וואס זאל אים מכשיל זיין. יעצט, קיינער זאל זיך נישט טועה זיין אין די ווערטער פונעם הייליגן קדושת ציון אז דער עיקר איז מען קומט מיט א שטריימל און מיט א בעקיטשע און מען גייט אפילו מיט ווייסע זאקן הייסט מען שוין א חסידישער אינגערמאן, און דאס האט דער קדושת ציון געמיינט. ניין, דאס זאלט עטס זיך נישט טועה זיין. דער לבוש מיט אלעם, דאס איז נאר א חיצוני. א אינגערמאן דארף זיך צוגעוויינען צו פלאקערן און ברענען. ס'קומט א שבת קודש, זאל מען זען אויף אז ס'איז שבת קודש. ער זאל נישט אריינקומען אין בית מדרש, זיצן אין די בעק און רעדן און פלאפלען, און קומען שפעט און אהיים לויפן פרי. ס'זאל אין אים ברענען א שבת, ס'זאל אין אים ברענען א וואכנדיגער דאווענען, ס'זאל אין אים ברענען א נשמת. דעמאלטס הייסט מען א חסידישער יונגערמאן און דאס האט די קדושת ציון געוואלט אויפטון די אלטע אידן וואס זיי זיצן שוין ביי די רעבישע טישן זענען שוין אויסגעהארעוועט ער איז געלאפן זוכן די יונגע חברה. רבותי מען דארף מיט באמבעס און מיט מאשין גאנס לערנען מיט די קינדערלעך חינוך, צניעות, מען דארף זיי אלעס זאגן וואס מען טאר נישט. און טאמער וועט עטס דעיס טוהן איז גוט, און טאמער נישט, קוק אהער, יעצט גייט אראפ נאך א סקול דאון דע טובס, בעלז, עס איז שוין געווען דער גרויסער פיינער חסידישער מוסד בעלז, און דער אמת איז איך רעד מיט מחנכות פון ארץ ישראל וואס זיי פירן גרויסע בית יעקב'ס פון צענדליגער טויזענטער קינדער, איך מיין נישט איין מחנכת אליינס אבער עס איז דא מוראדיגע גרויסע ווי מען זאגט אטענדענס, און זיי זאגן מיר אלע, איך רעד זיך מיט זיי זייער אפן קלאר זיי זאלן מיר זאגן א שיעור וואס זיי רעדן מיט די מיידלעך, און זיי רעדן זייער גרעפיק, איטס אנבעליוועבל די נאלידזש וואס א יונג מיידל ווייסט דארטן, און וואס א גרויס מיידל ווייסט נישט דא. רבותי הערטס אויף מיט די חסידות מיט די שטות, אויב חסידות מיינט אז ס'זיצט א רעבע אויבן ער הייסט א סי אי או וואס ער טוט וואס ער וויל ער זיצט און רייט אויפן ציבור באט היינט האט גארנישט צו טון מיט חסידות, א בעלזער מיידל אין בארא פארק איז מער חסידישער ווי א אנדער מיידל? ווי א בית יעקב מיידל? חסידישער? זאל זיין צניעות'דיג, מען רעדט נישט פון חסידות. סאו האמיר נאך א לאנג וועי טו גאו רבותי, און לאמיר מאכן תיקונים. יעצט איינע פון די פרינציפלס קאל מיך אפ איך זאל קומען צו א מיטינג, זאג איך נאו וועי איך פארשטיי נישט דערצו, און עט די ענד אוו די דעי האט עס מיר געגעבן גענוג צייט. הו סעס דעט איי וואונט וויינד אפ חלילה אזוי ווי וועבערמאן. איך וואטש מיך ווי א פייער פאר די זאכן, איך בין נישט עקוויפט צו דעם, ס'איז דא מענטשן וואס זענען עדזשוקעיטעד, דו דארפסט ארייננעמען מענטשן מיט דעגריס, וואס זיי האבן דעגריס אוו האו טו טיעטש טשילדרען אין היינט אין מאדערן סאסייעטי, און וואנס יו וויל דו דעט, קען מען האפן אז אינאיינעם מיט די תורה וואס מ'לערנט מיט די קינדערלעך און די מוסר וואס מ'לערנט מיט זיי, עמער ערגעץ אנקומען, אבער נישט אז די מנהל זאל אריינקומען, אוי די טמא'נע כלי, די. ס'גארנישט, כ'האב דירעקט געפרעגט, כ'האב געוואלט וויסן פון ווי די מיידלעך פארן אראפ, זאגן זיי, נישט פון די טמא'נע כלי, ווייל פון די גרויסע חסידישע סקולס ווי וויזשניץ און נאך אפאר אין מאנסי, און בעלז אין בארא פארק, די חברה האבן בכלל נישט די טמא'נע כלי, בכלל נישט! און קענסט לערנען א זאך, ווען איינער האט די טמא'נע כלי פארקוקט ער זיך אויף די טמא'נע כלי, ווען ער האט נישט די טמא'נע כלי פארקוקט ער זיך אויף זיין שוועסטער און זיין ברודער. טריי טו אנדערסטענד דיס, כ'זאג ענק דאס שוין יארן, מ'קען נישט מיטן יצר הרע מאכן א מלחמה און געווינען טאמער עסטו נישט געבן דעם ריכטיגן עמיונישן פאר דעם בחור צו פאר דעם מיידל, ס'איז בראתי יצר הרע בראתי תורה תבלין כנגדו, די מיידל לויט איר השגות אין תורה דארף מען עס אין איר אריינלייגן, און נישט אה מ'טאר נישט רעדן פון דעם מ'טאר נישט מ'טאר נישט, די מיידל האט אסאך פראבלעמס ווייל זי וויל פארשטיין אסאך דעוועלאפינג פון איר באדי. ענד דאונט דעפרייוו הער פראם איט. יעצט לאמיר גיין ווייטער. ס'געווען דא א גרויסע אסיפה, בנימין נתניהו איז געקומען דא אינעם קאנגרעס און ער האט גערעדט א דרשה, און ער האט דארטן געוויזן אז ס'איז דא א בילד פון משה רבינו ווי ער האט אריין געלאזט די אידן אויף ארץ ישראל, ער האט זיי נישט אריין באגלייט אבער ביז צו די גרעניץ האט ער זיי געזאגט אל תיראו ואל תחתו, ער האט גערעדט, איך זאג ענק דעם אמת, איך האב אזא הנאה, עטס האטס נישט קיין הססי נפש, איך האב אז נתניהו איז געקומען. עס חלום'ט איינער ווייל איך בין פארכאפט אין ציונות, נא פאר פעטשט פראם איט, איך האב גארנישט מיט ציונים, איך וויל ענק זאגן ס'איז דא אן אלטע זאך וואס זייער אסאך מענטשן האבן טענות, זיי האבן טענות, למשל איך איך קען איינעם דא אין אמעריקע, איך מיין איך ווייס נישט צו ער לעבט שוין היינט, איך האב אים געקענט יארן צוריק, פון א ביזנעס פערספעקטיוו, ער איז געווען אן אפיקורס, ער האט נישט געהאלטן שבת, ער האט נישט געלייגט קיין תפילין, זאגט ער, ער איז פון רבי יואליש'ס חסידים פונדערהיים, זיין טאטע האט געוואלט פון סאטמאר אנטלויפן אויף. אמעריקע און די רבי האט געזאגט ניין ער האלט נישט דערפון איז ער געווען ביזי רעדן כל דבר אסור אויפן רבי'ן וואס הייסט ער וואלט דען זיין טאטע וואלט דען קענען ראטעווען זיין גאנצע משפחה מיט אלע בקיצור מענטשן האבן קשיות און נישט געלאזט אז מען זאל אנטלויפן יעצט איז געווען רבנים וואס זענען געבליבן מיט די קהילה איז געווען גרויסע רבנים וואס מען האט זיי געאפערט מען זאל זיי אויכעט ארויס נעמען אזוי מען האט ארויס גענומען סאטמאר רבי'ן מיטן בעלזער רב און זיי האבן געזאגט ניין מיין קהילה ברויך איך זאל מיט זיי שרייען יעצט שמע ישראל השם אלקינו השם אחד ווען מען גייט אויף קידוש השם איך וויל מיט זיי גיין אינאיינעם איך ברויך נישט קיין גליקן. יעצט איז געווען וואס מ'האט יא געראטעוועט, דער אייבערשטער האט אזוי געמאכט אז די צ פון די גרעסטע רבנים טשיבינער רב, סאטמאר רב, און די די בעלזער רב, מען האט זיי געראטעוועט ווייל זיי האבן געדארפט צוריק אויפשטעלן דאס אידישקייט. אבער די קשיא איז פארוואס האסטו נישט געלאזט יענער זאל ארויסלויפן? און דאס איז א קשיא וואס ס'באדערט אפילו אסאך פרומע אויך. איך האב שוין גערעדט אמאל דערפון, איך וויל עס איבערזאגן. בערך וואס כ'האב געזאגט אמאל. מיין פירסט קאזין איז הערשי נידערמאן. משה דוד נידערמאן איז אויכעט א קאזין נאר נישט קיין פירסט קאזין. דער שייגעץ דער עוכר ישראל דער דרעטליגער דער וואס האט אריינגעלאזט דא די דזשענדער לאוס דער וואס איז עט זיין ריספאנסיבעל פאר אלע אידן וואס גייען געהארגעט ווערן ביי ווארלד וואר טרי דער שייגעץ איז אויך מיין קאזין. נאר נישט אזוי נאנט ווי הערשל. הערשי נידערמאן איז מיין פירסט קאזין. מיין ערשטע קאזין, זיין מאמע מיט מיין מאמע, הריני כפרת משכבה, זענען געווען שוועסטערס. סאו הערשי מיר א פירסט קאזין. הערשי האט געהאט א טאטן וואס האט געהייסן רבי אברהם בער, א דורכגעווייקטער חסידישער איד, אזא סאטמארע חסיד, ער פלעגט אלץ זארגן זיך פאר אונז אז אונז זעמיר וויזשניץ אונז טומיר גיין צום כותל, ער פלעגט אונז האלטן ווי מען זאגט זייער שטארק אז אונז זאלן זיך נישט גליטשן. זיין טאטע האט געהייסן רבי הערשל, נאך וועם הערשי נידערמאן הייסט, ער ליגט אין סאטמאר אין לאנג איילענד. ווייל מיין מאמע דערציילט אז מ'האט געשריבן בריוון, שיק וויזעס פאר די משפחה. די באבע חיה, מיין מאמע'ס מאמע, האט געשריבן א בריוו, שיק וויזעס פאר די משפחה, ביסט דאך אין אמעריקע, מ'קען דאך ראטעווען. האט ער איר צוריקגעשריבן, טייערע, איך נעם נישט קיין אחריות אויף קינדער אין אמעריקע, ווייל אפילו די שטיינער זענען דא טרייפע. און ער שרייבט, ובפרט אויף מיידלעך קען איך נישט נעמען קיין אחריות. מוזט מיר אנטשולדיגן, כ'וועל עס נישט טון. כ'על נישט אויסשמד'ן דיינע קינדער חלילה. און אזוי זענען זיי געבליבן דארטן און זענען געבליבן לעבן, און זיי האבן נאכדעם געסטראגלט און זענען געקומען אויף אמעריקע, און איינע פון די שוועסטערס האט טאקע חתונה געהאט מיט הערשל, זי איז געווארן א שניר ביי דעם הערשל נידערמאן, ביי דעם זיידן פון דעם הערשי נידערמאן פון וויליאמסבורג. על כל פנים, מענטשן האבן נישט געוואלט פארן אויף אמעריקע ווייל זיי האבן מורא געהאט אז מ'וועט זיך אויסשמד'ן, מ'האט באקומען געז אז יעדער אין אמעריקע איז א מחלל שבת. ס'איז נישט ווייל די צדיקים האבן נישט געזען, זיי האבן יא געזען, זענען געווען אין א דילעמע, וואס זאל איך טון, זאל איך יענעם הייסן ער זאל זיך גיין אויסשמד'ן, אזוי וועט ער כאטש גיין אויף קידוש השם, וועלן מיר אלע גיין אינאיינעם, א איד האט קיינמאל נישט מורא געהאט צו גיין אויף קידוש השם, דאס איז נישט געווען א פראבלעם, און די אלע וואס זענען געבליבן איז אין שפאניען, שרייבט רבי יוסף יעבץ, און זיי האבן זיך באהאלטן, זיי האבן געזאגט זיי וועלן זיין שטילערהייט אידיש, זיי האבן עס אנגעהאלטן אפאר וואכן חדשים מיט יארן, אבער די קינדער האבן דאך שוין נישט געוואוסט פון גארנישט, זיי זענען אלע אויסגעשמדט געווארן. ס'איז א חכמה כ'ל לעבן נאך א טאג, אונז ארבעט מיר דאך אויף מחר, אויף מארגן, למחר לקבל שכר. און דער סאטמארער רבי זכר צדיק לברכה מיט אלע אנדערע צדיקים האבן געזען וואס דער חורבן איז, נאר זיי האבן געזען עס איז נישט דא קיין וועג ארויס, עס איז אדער זיך צו גיין שמד'ן און ווערן א גוי גמור, אדער צו זאגן לאז מיך גיין אויף קידוש השם מיט יעדן. ס'איז געווען. רבי שיעלע בעלזער איז געווען אין די צייט וואס מ'האט אנגעהויבן צו פארן אויף אמעריקע, האבן מענטשן, ידידים זיינע, אים געזאגט פאר רבי שיעלע בעלזער, אז מען דארף פארן אויף אמעריקע אזוי וועט מען קענען אויפטוהן אביסל פאר אידישקייט. שיעלע בעלזער האט געטראכט אפאר מינוט און זאגט ער, איך וויל דיר זאגן דעם אמת, איך זעה אין הימל אז איך וועל זינדיגן דארטן, ווייל דארט איז נישט דא קיין מי דער בעל שם האט דארט נישט געטרעטן און ס'וועט זיך נישט קענען האלטן קיין אידישקייט. בקיצור. ער האט אזוי געשיקט רבי יעקב יוסף, רבי יעקב יוסף איז שוין נישט געווען אזא, ער האט נישט געזען אין הימל אזוי ווייט, האט ער געזאגט ער איז א גרויסער גאון און א תלמיד חכם, מען זאל אים נעמען, קומען צו רבי יעקב יוסף, מען האט אים מסביר געווען מיט מיין פירן כשרות, וואס דעמאלטס איז געווען די גאנצע פלייש אינדוסטרי געווען געראנט ביי די מאפיע. מיר האט דערציילט רבי הערשל וועבער אז זיי האבן געקויפט אין די איסט-סייד אין א כשר'ן סטאר מיט א הכשר, און נאך צוואנציג יאר מען געוואויר געווארן עס איז געווען אלעס נבילות וטריפות. זאגט ער פאר כעס איז די גאנצע געמיינדע פון די לאוער איסט סייד אריין אין דעם סטאר, זיי האבן אראפגעריסן מיט די הענט אפילו די אייזערנע הוקס, ווייסט די פלייש קומען אויף אייזערנע הוקס זאל זיך האלטן גוט ס'זאל נישט אראפפאלן, אפילו דאס האט מען מיט די הענט אויסגעריסן ווען מען איז געוואויר געווארן מען האט געפרעסן.

ער האט געהייסן אז ער איז דער רב דא אין אמעריקע, צו דא אין ניו יארק, און ער האט נישט אויפגעטוהן גארנישט, קען זיין יא עפעס דא אביסל דארט אביסל פלייש, אבער בדרך כלל האט מען געפרעסן ווייטער נבילות און טריפות, מען האט אים נישט געפרעגט, מען האט געטוהן אונטער זיין רוקן. און למעשה איז ער נעבעך געשטארבן פון גרויס עגמת נפש, און פארטיג. יעצט ס'איז דא געווען א רב ער האט געהייסן דער רידב"ז, ער האט געוואוינט אין טשיקאגא. מיט אים איז געווען א ענדליכע מעשה. מען האט אים אריינגעשפארט אין א פריזער פרייטאג. מען האט אים געוואלט דארטן האלטן ביז נאך שבת, ער זאל דארט שטארבן. עפעס א גוי איז דורכגעגאנגען, צו ער האט געוואוסט צו ער האט נישט געוואוסט, ער האט עס געעפנט, און דער עטוואס איז אנטלאפן פרייטאג צונאכטס מיט זיין ווייב און די קינדער ארויס פון טשיקאגא. און ער איז געפארן דאכט זיך מיר אויף צפת האט ער זיך באזעצט און האט ארויסגעגעבן א ספר. וואס איך האב געזעהן דעם ספר און איך האב ארויסגענומען פון די הקדמה ווי ער באשרייבט וואס אמעריקע איז געווען דעמאלטס צייט און דאס איז געווען אמעריקע און וועגן דעם האט זיך נישט געהאלטן דאס אידישקייט און וועגן דעם היינט איז עס אויכעט אזוי שווער אזויפיל קינדער פארן אוועק אראפ פון וועג ס'האט צוטוהן מיט מאלעסטינג אויך ס'האט אבער צוטוהן מיט אנגער און דאס לויפן זיך רעטן דאס האט מען אלעבן געקענט איך העל ענק זאגן בעסער ס'געווען מענטשן וואס האבן זיך גערעטעט אין די קירכע. זיי האבן געזען אז ס'אריינגעקומען די דייטש און ס'גרויסע צרות, האבן זיי געגעבן די קינדער פאר די טשורטש. די טשעבינער רב זכר צדיק לברכה האט געהאט א קינד וואס ער האט איבערגעלאזט אין פוילן ביי די קירכע. כ'האב געקענט א איד וואס איז געפארן צום הייליגן רבי ר' מיילעך יעדעס יאר מיט ר' מענדל רייכבערג א פוילישער איד וואס מ'האט אים אויך געבעטן צוויי קינדער ער זאל זיי געבן פאר די קירכע האט ער געזאגט ניין ווייל טאמער כ'וועל נישט צוריקקומען און זיי בלייבן גוים און זענען ביידע געהארגעט געווארן נעבעך ווייל פון פון די צייט פון ארום גיין און פון וואנדערן, און דער איד האט קיינמאל קיין זרע של קיימא מעהר נישט געהאט, ער איז געקומען מיט זיין ווייב יעדעס יאר צו'ם הייליגן רבי ר' מיילעך, און דער טשעבינער רב האט געהאט א קינד וואס מען האט איבער געלאזט, און מען איז געקומען נאך די מלחמה און מען האט אנגעהויבן צו רעדן מיט אים, און די גאווערמענט האט געזאגט ווער ס'רעדט וועט מען איינזעצן, און די סוף איז געווען די טשעבינער רב האט געהאט דאכט זיך מיר א זון מיט א טאכטער, יעצט דעם זון'ס קינדער האט מען שוין נישט געוואלט האבן דערמיט צו טוהן, ווייל דאס זי ער האט חתונה געהאט מיט א גויטע זענען דאך אלע קינדער גוים, אבער מיטן טאכטער'ס קינדער האט מען נאך געארבעט, און. צען יאר נאכדעם האט מען אים אויך נאך געסטראשעט, בקיצור עפעס איינמאל איז עפעס אזוי געווען, עפעס איין קינד האט זיך יא עפעס געראטעוועט, איך ווייס נישט פונקטליך די ענדע פון די סטארי, נו אז האסט זיך געוואלט רעטן האסט זיך נישט געמוזט לויפן אויף אמעריקא, האסט געקענט אריינגיין אין טשורטש און זאגן די הייסט אזוי און אזוי און און ווער א גוי, נאר אידן האבן דאס קיינמאל נישט געטוהן, אונז האמיר קיינמאל נישט אויפגעגעבן די תורה און מ'האמיר קיינמאל נישט אויפגעגעבן אונזערע אמונה טהורה, ווייל מ'האט אונז געהארגעט, איז ביג דיעל געהארגעט? איך זיץ און איך לאך אזוי, כ'האב געהאט א שווער. ער זאָל ליען אין לעכטיקן גן-עדן. ער איז געװען אַן אַלטער צעבראָכענער ייִד, ער האָט שױן צװײ יאָר נישט געװוּסט כּמעט, װאָס טוט זיך מיט זיך. און יעדער אײנער זאָגט, אױ, װײ, זאָג, הער אױס, װאַטש שױן צו, װאָס ס'גײט געשען. מע האָט אײַנגעזײט מײַן שװער אין דער הערד. איז אַרױסגעקומען אַ גאַנצע שטאָט מיט שלױמעלעך, זיסע שלױמעלעך. איך זאָג דיך, דער סוד-הגילגול ס' איז דאָך אַ מוראדיקע זאַך. קען ווערן פון אן אלטן איד א צעבראכענעם קראנקן איד און ווערט א פרעש יאנג מען. מיין מאמע, עליה השלום, הריני כפרת משכבה איז יעצט אוועק. זי האט שוין א נאמען ברוך השם. א נייע זיס קינד געקומען אויף דער וועלט. א איד דערשרעקט זיך נישט פארן טויט, ווייל דער אייבערשטער קען אים צוריק שיקן דא ער זאל ממלא זיין אנדערע תפקידים, אדער ער נעמט ער אים אין גן עדן. אז ער נעמט און א חלק פון די נשמה אין גן עדן און א חלק א ניצוץ קומט צוריק, אונז דערשרעקט מען זיך נישט ווייל אונז לעבן מיר אויפן מחר, מארגן וועלן מיר אונז געווינען אלעס, למחר יהיה האות הזה, אזוי זאגט מען דארט ביי די סליחות ערב יום כיפור, מארגן, אונז זעמיר אן עם נצחי אויף מארגן, אונז דערשרעקט מען זיך נישט אז מען שטארבט, מען קומט נאכאמאל צוריק, אדער זיצט אין גן עדן און מען ווארט ביז משיח העט קומען, דער אייבערשטער העט אונז אויסלייזן פון די אלע גלות'ן. ס'וועט זיין ומלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. עניוועי, נישט דאס וואס איך וויל ארויסברענגען יעצט, וואס איך וויל ארויסברענגען איז, סאטמאר רבי מיט זיין הייליגקייט מיט אנדערע צדיקים האבן געזען וואס דא גייט אהן, מ'האט גארנישט געקענט טוהן, ס'איז געווען נגזרה גזירה. יעצט, כדי אז זאלסט אמת'דיג פארשטיין וואס דא גייט פאר, העל איך אנגעבן יעצט א דוגמא, די גוים, די אלע גרויסע צייטונגס זאגן אז טוירד ווארלד וואר האט זיך שוין אנגעהויבן. די דריטע וועלטס מלחמה איז אנגעהויבן. איראן גייט האבן ביז צוויי אדער דריי יאר א געהעריגע אטאמישע באמבע און ער האט געשוואוירן אז די ערשטע באמבע דעליווערט ער אויף מדינת ישראל. און ער קערט נישט צו מ'וועט נאכדעם אים אויסווייפן נאר ער גייט מאכן א כליון אין כלל ישראל. ער זאגט עס שוין צען יאר יעצט זאגן זיי שוין אלע אז ער האלט דארט. און זיי זאגן אז דער גאנצער ביבי נתניהו האט גארנישט מחדש געווען. בעיסיקלי האט ער נאר ארויסגעברענגט דעם אמעריקאנער בלאף וואס זיי באהאלטן. די אמעריקאנער בלאף נעגאושיעט מיט איראן, איראן נעגאושיעט נישט מיט אמעריקע, ווייסט פארוואס? ער לאכט פון אמעריקע. איראן האט אזא פנים ווי די רבנים וואס ווילן היינט נעגאושיעט מיט נחום ראזענבערג. אה, מען דארף דעם מאדיפיצירן דעם האטליין און צומאכן דעם האטליין און אפשר אזוי רעדן און אפשר אזוי רעדן. זיי שעמען זיך אליין צו קומען נעגאושיעטן ווייל זיי פארקויפן שוין גארנישט. די געים איז אווער, די פעקטס איז אוט.

און מען וואלט געדארפט אהער און מען וואלט געדארפט אהין און ווי איז געווען אמעריקע? ווען ס'איז דא א גזירה פון הימל איז נישט דא אמעריקע, ס'איז נישט דא גארנישט, אז די גזירה איז נגזר געווארן און ס'איז ארויסגעגאנגען און מען טוט נישט קיין תשובה עט עס קומען, מען זעט עס ווי ס'קומט, סאטמאר רבי און די אלטע צדיקים אינדערהיים האבן אויך געזען ווי ס'קומט, וואס האבן זיי געקענט טון? גארנישט, אונז זעען מיר אויך ווי ס'קומט און וואס קען מען טון? גארנישט, דאס בעסטע וואס מען קען זיך געבן אן עצה איז מ'עט פארן אויף די פאלקלענד איילענדס, וואס דאס איז אן אינזל אינמיטן ים, איז ווען ס'וועט פאלן אטאמישע באמבעס אויף מדינת ישראל און אויף אמעריקע, און אמעריקע עט דאך אוודאי צוריק געבן פאר איראן אויך, און מדינת ישראל עט דאך אויך צוריק געבן פאר איראן, איז במילא וועט ווערן א האלבע וועלט פארניכטעט פון אטאמישע וואפן, און יעדער האט עס געזען אז ס'קומט, און פארטיג. און דאס איז וואס כ'האב ליב געהאט פון ביבי נתניהו'ס דרשה, וסך הכל וואס ער האט אונז געזאגט איז רבותי אונז זעמער פארלוירן, דעטס אלל, אונז זעמער פארלוירן, אמעריקע איז פארלוירן, אונז זעמער פארלוירן, יעדער איז פארלוירן. און דאס איז וואס ער האט אונז אויפגעקלערט, אונז האבן מיר נישט קיין אנדערע עצה נאר תשובה טון צום אייבערשטן, ווען נישט זעמער חלילה פארלוירן אויף אייביג. און נאכדעם ווען קומען די חכמים זאגן ס'איז סאטמאר רב'ס שולד, מען וואלט געקענט ראט וואלסט נישט געקענט, וואלסט געקענט ראטעווען אויף אן עקספענס פון ווערן א גוי, דאס האסטו געקענט ראטעווען ביי די קירכעס אין יוראפ אויך, די זעלבע דא אויך, מען וואלט ווען געקענט ראטעווען ווען נישט אבאמא, אבאמא, אבאמא, אבאמא, ס'האט גארנישט מיט אבאמא, נתניהו האט יעצט אויסגעזאגט אז אבאמא איז אויך פארלוירן, און אבאמא ענטפערט, ס'איז אמת, אונז האבן אלע פארלוירן. ביסט פארלוירן, קענסט יענעם נישט אפשטעלן, ס'נעמט אייביג אן עזות פנים וואס ער טוט וואס ער וויל און דו קענסט אים נישט אפשטעלן, וואס קענסטו אים אפשטעלן? ער ענריטשט א יורעניום, וואס עסטו אים טון, עסט אים מאכן סענקשענס, עסט אים נישט שיקן אביסל מעדעצינען פאר די קראנקע, ער האט די קראנקע אין דר'ערד, ער האט א מישן ער וויל אויסווישן מדינת ישראל, און איך וויל אייך זאגן רבותי קוקט וויאזוי ס'גייט, ס'איז ארויסגעקומען די צייט פאר פורים, פורים די גאנצע מרדכי ואסתר ווי איז דאס געווען אין איראן? דער אייבערשטער שלאגט מיט דעם איראן אונז יעצט נאכאמאל, נאר אונז וועקט מיר זיך נישט אויף ביי מרדכי הצדיק, ער איז געווען א מרדכי הצדיק וואס איז ארויס אין די גאסן ויזעק זעקה גדולה ומרה, ער האט געשריגן קולות, ער האט צאמגענומען די קינדער, ער האט מיט זיי געלערנט קמיצה, וואס טוה מיר אונז? אונז זעמיר מפקיר די קינדער מען זאל מיט זיי טוהן כל דבר אסור, געקומען איינער וואס האט געוואלט געשריגן רבותי די קינדער האט מען אים געלייגט אין חרם. ס'איז געווען איין רב וואס האט אפגעקאלט זאגן הרב נחום ווי איך יעצט זעה מיר דו ביסט גערעכט געווען, דו האסט מורא צו זאגן, און ער זאל עס זאגן אין פאבליק, פאר מיר אז ער זאגט עס, איך האב נישט מיט אים גארנישט, אבער אין פאבליק זאל ער זאגן, אנדערע רבנים זאלן זיך אויפוועקן, און נאכדעם וועט מען מען זאל פאררעכטן די שחיטה. ס'קומט יעצט ארויס ווידער א ריפארט פון ארויסגעקומען פון די רבנות אז מ'פארקויפט דארטן טרייפענע אויל, רבותי ס'איז מיינד באגלינג וואס ס'גייט פאר, כ'האב יעצט געזען ס'דא עפעס א קאמפעני וואס געבן הכשר אויף. די די אלע זאכן זיי קומען פון טשיינע און יעצט געכאפט א גרויסע קאמפעני זיי האבן מאכיל נבילות געווען די גאנצע וועלט נאכדעם וואס האבן זיי געטון מ'האט זיך דאך געכאפט האט מען דאך אראפגענומען דעם הכשר ער האט עפעס א פראבלעם האסט אראפגענומען האלט דיך דערמיט האט ער גענומען אן ארבייטער וואס ער קען אביסל אידיש און ער האט אים געזאגט דו גייסט זיין מיין משגיח איך דארף נישט קיין רבנים זאלן געבן השגחה דו עסט געבן די השגחה און ס'גייט ווייטער ארויס מיט אן אנדערע לעבעל. איך זאג ענק נאכאמאל, קיינער עסט נישט היינט א כזית כשר פלייש, קיינער נישט, און אז קיינער עט זיך נישט פאררעכטן, וואו כ'מיין וואס קלערט איר צו דער אייבישטער עט טון, עט זיצן און ליידן פון אונז? נישט אויף דעם ברויך ער א וועלט, ברוך אלקינו שבראנו לכבודו, אז אונז מאכן מיר אים נישט קיין כבוד וואס האט ער פון אונז? און בפרט נאך אז מ'עסט טריפה זאגט דער אייבישטער וואס האב איך פון ענק, איז למעשה ס'נישט נאר פלייש, ס'פיש, ס'ברויט, ס'וואס דו ווילסט נעבעך. ענד ווי סי איט קאמינג, אונז זעהן מיר טוירד ווארלד וואר האט זיך אנגעהויבן, איטס גרעדזשועלי בילדינג אפ, ענד ווי סי איט קאמינג, און אלע רבנים זיצן קאלטבליטיג, סאו דאס איז פאר די נעקסטע דזשענערעישאן צו פרעגן פארוואס איז מען נישט געלאפן, און פארוואס האט מען נישט געמאכט מער פראפעגאנדע ביים פרעזידענטס אפיס, און פארוואס נישט אהער פארוואס נישט אהין, דער פרעזידענט פון די יונייטעד סטעיטס מיט די גאנצע יונייטעד סטעיטס זענען פונקט אזוי פארלוירן אזוי ווי אונז ווי כלל ישראל. און אזוי ווי מדינת ישראל, יעדער איז פארלוירן. ביבי נתניהו האט געזאגט, אונז וועמיר פייטן. הלוואי זאל דער אייבערשטער זאל שומר און מציל זיין ס'זאל נישט קומען צו אזא מין זאך אז מדינת ישראל זאל מוזן פייטן, ווייל האסט געזען ווי פיין ער האט געקענט פייטן ווען ער איז אריין געגאנגען אויף גאזא? צו די פאלעסטינער? יא, דארט איז ער א העלד, אבער קוק וואס איז געווען ווען ער האט געטרייט אפאר יאר צוריק אריינצוגיין אויף סיריע, ער האט געבראכן קאפ פאר ער האט אנגעהויבן יעצט פייטן, דער אייבערשטער וויל אונז זאל מיר תשובה טון מאכט ער אז אין אין סיריע זאלן זיך שלאגן די די באפעלקערונג ממילא קען מדינת ישראל אויסהאלטן, אבער. אז אונז וועמיר איבערציען די שטריקל, זאגט דער אייבערשטער וגם אני אעשה זאת לכם, אבער וואטש וואס מען טוט מיר רבותי, ווייל דער מענטש איז דער בעסטער פריינד זיינער און דער גרעסטער שונא חלילה. יעצט כ'האב אויך געוואלט זאגן, אין וויזשניץ דאווענט א איד וואס ער הייסט ווערצבערגער, ר' מענדל ווערצבערגער, כ'מיין זיין זון האט די גארביטש רימאוועל, זיין זיידע איז אויך געווען דא אין אמעריקע דעמאלטס, און מען האט געבעט, די קינדער האבן געבעטן שיק אונז שריפטן אויף אמעריקע, האט ער געזאגט איך שיק נישט אויף אמעריקע, איך וועל אהער ברענגען די קינדער, זיי האבן דאך געזען וואס אמעריקע איז, די סוף איז געווען, ווען ער איז געוואויר געווארן אז זיין משפחה איז אינגאנצן אויסגעהארגעט געווארן האט ער געכאפט א הארץ אטאקע און ער איז קיינמאל נישט צוריק געפארן, ער איז דא געבליבן, ער ליגט אויכעט אין סאטמאר אין ניו דזשערסי. ווייל א איד לעבט פאר מארגן נישט פאר היינט. פון די מעשיות קעמער, אבער ס'איז דא מסתם טויזענטער אזאלכע מעשיות וואס אידן האבן געזאגט זיי גייען ענדערש אויף קידוש השם, מ'לויפט נישט אוועק. עניוועי, וואס איך וויל זאגן איז, אז כ'האב יעצט אויך באקומען א ידיעה, ס'איז דא א רעבעצן צו א מיסיס באבאד, איר מאן איז א דיין אין בעלז, למעשה, די רעבעצן קען זיין זי האט זיך געבאדן אין וואסער, און קען זיין זי איז געגאנגען אין די מקווה, זי האט זיך אבער אויכעט געבאדן אין אידיש בלוט פונקט ווי פרעה הרשע. ווי אלע אירע נערוון האבן זיך ארויסגענומען אויף אידישע מיידלעך. און ס'איז ממש א חרבן מיידלעך קאלן מיך אן זי איז געווען פרינציפעל צו מנהלת אין וויזשניץ די קאלן אן זי האט געמאכט אזא בלוטיגן חרבן אין וויזשניץ לא ס'דאך ס'איז ממש א שרעק יעצט למעשה איך הער זאגן מ'האט איר שוין יא געגעבן די וועג ווייל מ'האט פארפירט אבער למעשה זי זאגט זי גייט אוועק ווייל ס'איז צו א צו א גרויסע אחריות די שיקסע די זונה די שמוציאן ביז יעצט איז נישט געווען אן אחריות בקיצור עס קאלט מיך אפ יעצט א בחור און ער זאגט מיר אזוי קום איך וויל דיר עפעס ווייזן זאג איך אים לאמיך עס זעהן, האט ער אפשר הונדערט מיידלעך פון מאנסי פון בארא פארק מיט וועם ער טרענט ארום, פרעג איך אים דו אליין, זאגט ער ניין, ס'איז א גאנצע קלאב, ס'איז דא בערך הונדערט בחורים מיט הונדערט מיידלעך, ס'איז א מחיה, די מינוט ווען א מיידל ווערט ארויסגעווארפן פון א סקול קומען פופציג אזוי ווי מ'נעמט ארויס צואה צו מ'נעמט ארויס. האניג, קומען אלע בינען, אזוי קומען אלע בחורים כאפן דאס מיידל, און זיי האבן עס אויף פעיסבוק, ס'איז א, ס'איז, ס'איז אן אומגליק וואס ס'גייט פאר, רבותי אז עטס ענק נישט אויפוועקן, זאלט איר וויסן זעמער אויף צרות, און איך וויל זאגן פאר די רעבעצן באבד, דיינע קינדער און דיינע אייניקלעך זענען נעקסט, זיי'ן זיין זונות און שיקסעס, זיי'ן זיין מאלעסטעד, זיי'ן זיין אויף דראגס, און זיי'ן אראפגיין אינגאנצן פון וועג, ווייל וואס דו האסט געטון, עס איז א עוון פלילי, דו האסט געפילט דו קענסט נישט האסטו געדארפט גראד בעטן העלפ אדער ארויסגיין. און איך זאג יעצט נאכאמאל פאר וויזשניץ, ישראל האגער עמיצער איז די אפגעריסענער פערד! אויסער דעם וואס מען דארף אונטערברענגען נחום ראזענבערג'ס מנוול'ישע האטליין, דארף מען אויך מחנך זיין אידישע טעכטער, און דאס איז וואס דו טוסט נישט, דו ביסט נישט קיין מחנך, דיין טאטע איז א ווילדער בארבארישער אפגעפליקטער גארנישט, און ער האט קיינמאל נישט געגעבן חינוך און האט אלץ געבעקט זיינע קינדער און ממילא האט ער געמאכט א חורבן. ווען דיין טאטע וועט מאכן אנאליסיס וואס ער האט אויפגעטון פערציג יאר אין אמעריקע וועט ער זען ער האט געמאכט א גרעסערן חורבן ווי ער האט געטון עפעס פארן כבוד שמים. אבער ער איז געווען ביזי מיט אלע משוגענע זאכן און די קנאות יא יא האלב א ג-ט געבט ער נאר האלב איז ער נאר א האלבער מעמבער. ער וואלט געדארפט זיין א רעבע און זיך אפלאזן פון חינוך. און נישט אריינשטעלן זיינע קינדער מיט די אייניקלעך מיט די אלע נואפים און מיט דעם מענדי דער זון פון סרול האגער וואס איז נאכגעלאפן א מיידל וואס מ'האט נאך געכאפט מזל מ'האט אים געכאפט אויף די ווידיאו וועגן דעם זעהסט דאס האט נחום ראזענבערג אויפגעטוהן די ווידיאו אז נישט וואלט דאס מיידל געווען א בעולת בעל און דעמאלס האט מען צוגעשטעלט א שעדאו א מענטש וואס גייט אים נאך. אה! שמוציג אן די גאנצע וויזשניץ חאזערייקע. אה רבותי, ס'איז נישט מיין פראבלעם, ס'איז ענקער פראבלעם, די אלע וואס האבן דארט קינדער. נאכדעם לייגן זיי נאך אריין א גרויסע מודעה אז ווער ס'קומט ארויס אויף מאנסי איז מוז מען איינגעבן א רשות אויב נישט טוט מען נישט ארייננעמען די קינדער. רבותי שלאגטס כפרות מיט די רשעים מיט דעם ממזריקא חיים שיע האלבערשטאם מיט די אלע שלאגטס כפרות מאכטס אן אייגענע מוסד. מאכטס א שטאטישע מוסד, נישט אזוי ווי חיים פלאר האט זיך זיין א סערטען סטריעם פון פיפל וואס ער נעמט, יעדער נעמט זיך נאר זיינע ידידים, מאכטס א מוסד פאר כל הקהל הקודש וועטס מער מצליח זיין ווי די אלע פרומע מיט די אלע משוגענע זאכן, די אלע זענען נישט מצליח. עניוועי, כ'האב ענק שוין געזאגט אז מ'וואקט אין א רשות הרבים אויב מ'פאלט אראפ מ'גליטשט זיך אויס איז דא מענטשן וואס זיי העלפן זיי קענען דיך אונטערהאלטן אבער דו וואקסט אין א קליינעם שביל היחיד פאלסט אראפ ביסטו פיניש חיים פלאהר דער גרויסער מחנך וואס איז ער גאר נישט א אנגעפרעסענער פיפיק וואס ער איז מקבל לשון הרע אויף יעדן און אויף דעם געט ער ארויס בריוון געט ער אויס בריוון דעם זאל מען יא מסר'ן דעם טאר מען נישט מסר'ן מיט דעם האט ער יא גערעדט מיט דעם נישט וואס האסטו נישט גערעדט מיט מיר חיים פלאהר עניוועי יעצט לאמיר גיין רעדן פון זייער א וויכטיגע זאך. כ'האב ענק אמאל געזאגט אז ס'איז געווען א איד ער איז געקומען צום סאטמארער רבי'ן זכרונו לברכה און ער האט געזאגט אז ער וויל א הסכמה ער פארענטפערט אלע צריך עיון'ס פון רבי עקיבא אייגער פרעגט אים דער רבי וואס איז מיט די צריך עיון גדול זאגט ער די אלע פארענטפער איך דאס אויכעט אחוץ דריי און ער בעט דער רבי זאל אים געבן א הסכמה. זאגט אים דער רבי, מיין טייערער איד, די דריי האסטו פארשטאנען וואס רבי עקיבא אייגער וויל? די וואס דו קענסט נישט פארענטפערן, די האסטו פארשטאנען דו פארשטייסט נאך נישט וואס רבי עקיבא אייגער וויל. עניוועי, ס'איז דא א רב פון ירושלים וואס רעדט מיך אויס יעדע וואך, אזוי זאגט ער, זעט דאך ער קען דאך אלע מיינע מעשות. עניוועי, זאגט ער מיר, אונז הייבן מיר ערשט יעצט אן צו פארשטיין וואס רבי נחום ראזענבערג וויל. איך האב אלץ געשריגן אז דוד שמידל איז קאראפט, און כ'האב גערעדט וועגן די טויטע אז קיינער טוט גארנישט פאר זיי, האבן זיי געטענה'ט אז וואס הייסט, דוד שמידל איז דאך דער וואס ער גיבט אכטונג. כ'האב זיי אלץ מסביר געווען, ער איז א ליגענער, א פעיק, ער זיצט אין טבריה אין א כולל, אין סטאלינער כולל, ער האט אפאר שקצים וואס גייען ארום שלאגן פאר זיך, איך אליינס בין געווען אמאל וואו זיי האבן געגראבן, מ'האט געכאפט פיקטשערס דארטן, און מ'האמער געזען וואס ס'גייט דארט פאר. עניוועי, די בית דין האט דאס נישט געוואלט גלייבן אלע יארן. איז געווען איינער א אהרעלע יאקטער איז געווען פארמישט אין דעם, און ער האט געשריגן פארן בית דין, האט די בית דין געזאגט מען וועט דיך לייגן אין חרם, האט ער געזאגט ליסן, פארוואס וועסטו מיך לייגן אין חרם, איך בין עפעס א מגלה עריות? א מחלל שבת? איך זאג דיר אז דוד שמידל גראבט די טויטע. עניוועי, יעצט זאגט דער איד, אונז האבן מיר אלץ געמיינט אז איר זענט א לינקער, איר האלט מען מעג גראבן טויטע אזוי ווי שטערנבוך. יעצט זעמער אונז אז ס'איז גאנץ אנדערש די זאך, יעצט וואס איז געשען איז איז אזוי, ס'איז דא. א רב וואס ער האט א ישיבה און ס'הייסט ישיבת חברון, דאס איז לעבן דעם ווי מ'גראבט די טויטע דארטן ווי מ'בויעט, שרייבט דער רב אזוי, באופן כללי איז געווען איין משגיח אויף פינף טרעקטערס וואס יעדער גראבט אויף אן אנדער פלאץ. זיי האבן עוסק געווען רעדן אויפן טעלעפאן, זיי האבן געדאווענט שחרית און זיי האבן געדאווענט מנחה, זיי האבן נישט געוואטשט די גאנצע צייט, ס'איז געווען א דזשאוק. נאכדעם זאגט ער אויף אן אנדער פלאץ איז געשטאנען א טרעקטער לעבן די מערה און ס'האט געגראבן די גאנצע צייט, ס'איז שוין געווען צעבראכן די גאנצע מערה, אלעס אויפגעגראבן, און די טרעקטער האלט אינמיטן גראבן און ער ווארפט אוועק די ערד אויף אן אנדער פלאץ און מ'האט גארנישט בודק געווען. נאכדעם איז געגאנגען דער ראש ישיבה און ער האט געמאכט פיקטשערס וואס דארט גייט פאר. איז ער גע. דורך זיין סעלפאון איז מען געגאנגען, מ'האט שוין גערופן אז ס'זאל קומען איינער באקוקן וואס דארטן גייט פאר. למעשה, ס'איז א דזשאוק. נאכדעם האט ער געהאט נאך א מעשה די רב אז א טאג שפעטער איז געווען אין די געגנט פון ישיבת חברון זענען אנגעקומען דארטן ער מיט א משגיח הרב יהודה פארקאש זעקס דרייסיג אינדערפרי און ס'איז געווען דארטן ווי ס'האט געדארפט זיין א פיקוח פון די אתרא קדישא מ'האט אנגעהויבן צו ארבעטן די זעלבע פינף טרעקטערס אן קיין שום משגיח. בערך צוויי שעה שפעטער איז אנגעקומען א משגיח, איין משגיח מיט א נהג. פרעג איך דעם משגיח, וויאזוי קען די אתרא קדישא לאזן דא ארבעטן די גאנצע צייט ווען ס'איז קיינער נישט דא? האט ער נישט געהאט וואס צו ענטפערן, און דער רב האט געמאכט פון דעם אלעם פיקטשערס. יעצט שרייבט ער יעצט א בריוו דער רב פאר דוד שמידל מיטן פידל און ער פרעגט אים איך וויל מיך צו דיר ווענדן וויאזוי ביסטו דא משגיח ווען מ'גראבט די גאנצע צייט און דו ביסט בכלל נישט דא און וואס טוט זיך מיט נשר און רמלה דארטן ווי איך האב געכאפט אז מען האט געגראבן עטס געדענקט איך האב ענק דערציילט נשר בקיצור דער סוף איז געווען אז מען האט אים גארנישט געענטפערט און מען האט ווייטער, מען ארבעט ווייטער. שרייבט דער רב אזוי, איך לאז אויס מיין בריוו מיט א פסוק וואס עס שטייט אין מגילת אסתר, כי אם החרש תחרישי, וואו ווייס אזוי איז רווח והצלה לא יעמוד ליהודים ממקום אחר. קיצור דער רב הייסט יעקב פאליי, פאלאיי, און ער האט געשריבן א בריוו פארן ראב"ד, פאר ר' משה שטערנבוך, און פאר טובי' חטה זונטאג מאנטאג די נשיא אתרא קדישא, און פאר א חבר פון די בית דין. בקיצור, ס'האט אים עפעס געהאלפן? גארנישט! ס'איז א מולטי מיליאן דאלער אינדעסטרי און ס'איז דא איינער א מענדלאוויטש וואס ער גייט נאך געלט איז ער כאילו א גאנצער עסקן דא אין שטאט, כ'ווייס נישט פאר וועם ער גייט נאך געלט, באט ער מאכט זיכער אז פארשטייסט אז מ'זאל ווייטער מאכן א שווייג, די גאנצע זאך איז ער האט געמאכט אז מ'זאל מאכן א שווייג, דעטס אלל איטס מעיד פאר. און יעדער לאזט עס טוהן ס'הארט נישט קיינעם, יעצט זאגט מיר דער רב אין ירושלים, יעצט הייב איך ערשט אן צו פארשטיין וואס איר ווילט, אונז האמיר געמיינט אז איר זענט א לינקער און אייך הארט נישט אז מ'גראבט טויטע, יעצט זעהן מיר, ניין! יעצט האבן מיר עס ארויס, דוד שמידל גראבט טויטע, און די איזרעילי גאווערמענט, די ארכעלאגן גראבן טויטע, איז די מחלוקת איז ווער ס'זאל אויפגראבן מער טויטע און ווער ס'זאל מאכן דאס געלט, ווייל אויף אוועקצוקלינען די טויטע צאלט מען גרויס געלט. די ארקיאלעדזשי נעמט עס נאך און זיי מאכן חקירות אויף די ביינער און דוד שמידל ווארפט עס ערגעץ אוועק איך ווייס נישט וואו. סאו יעצט האבן זיי שוין קלאר וואס נחום ראזענבערג האלט? דאס איז שיטת נחום ראזענבערג? ס'איז נישט דא קיינער וואס ס'טוט היינט עסקנות לשם שמים, ס'איז נישט דא קיינער וואס ס'טוט היינט וואס מ'מעג טון און וואס מ'דארף טון, יעדער טוט ווי מ'קען מאכן א דאלער. יעצט ס'איז דא איינער וואס ער איז דער טשיף פון די מעטראפאליטען פאליס אין לאנדאן, ער הייסט סר. בערנארד האוגען, האו, HOGAN, דעש קעפיטל HOWE, ער זאגט אז די מעטראפאליטען פאליס. זיי האבן אינטערוויוט טויזנט אביוזד וויקטימס. און זיי האבן געטראפן אז מיט פערציג יאר צוריק האט יעדער געוועהן אשעמט צו זאגן א ווארט, קיינער האט נישט געזאגט גארנישט, און היינט קומט יעדער ארויס צוביסלעך און ס'איז שוין דא ארעסטס, ס'איז שוין דא ארעסטס רייט ענד לעפט.

סא מען דארף זיך אויפוועקן רבותי, מאווינג אין ברוקלין האבן מיר נאך אונזערע פראבלעמס און אונז ווייסן מיר עס אבער מען ארבעט דערמיט עז לאנג עז וויר ווארקינג וויט איט וויר גאנע געט סאם פלעיס יעצט וויל איך ענק זאגן וואס איז אין ברוקלין די וואך זונטאג איז געווען אין ניו יארק פאוסט אן ארטיקל פארמער קען טאמפסאן סטעפערס קאל אפיס טארטשער טשעמבערס. דער מענטש נעמט מענטשן און ער מאכט צו טון אזאלעכע ארבעט, הויעכע פראפעשענעלס, און ער מאכט צו טון ארבעט ארויסצונעמען סטעיפלס און נאך אזאלעכע זאכן, און קיינער איז נישט צופרידן דארטן, און אלע זאגן אז ער קען נישט פירן דאס געשעפט, און עווענטשעלי וועט ער פאלן. יעצט, ס'איז דא זייער אסאך וואס זיי קוויטן אויכעט. פון צו זאגן ס'איז צו צו רימאוון סטעיפלס אויף דעם דארף מען נישט זיין אין דעם די עי'ס אפיס, יעצט אסאך האט מען זיי ארויסגעווארפן ווייל זענען געווען נישט געטריי צו טאמפסאן נאר צו זיין פרעדעסעסער דאס איז טשארלס היינס, בקיצור. העד פון די סעקס קריים יוניט, א פרוי, זי איז צוריק געגאנגען אויף מאנהעטן זי האט געקוויט זיין אפיס. איך האב געוואלט גיין פראטעסטירן פאר זיין אפיס אבער עס פעלט שוין נישט אויס, די צייטונגען מאכן שוין דעם דזשאב, און ממילא ארבעט מען אונז אז די פעדערל זאל ארויסנעמען די גאנצע סעקשועל אביוז פונעם די עי'ס אפיס, ס'זאל זיין א ספעשל הענדלינג פאר טשיילד סעקשועל אביוז. יעצט, כ'האב ענק פארציילט וואס איז געשען אין. אוסטראליע ווי מען האט די אלע ליובאוויטשע שלוחים אראפגענומען און ס'איז געקומען נייע שלוחים וואס זיי ווילן אז מען זאל מאכן ארדענונג, יונגערערע שלוחים, על כל פנים אוסטראליע די גאווערמענט האט דארטן ארויסגעגעבן א האלב מיליאן דאלער מען זאל אנהייבן ווי מען זאגט צו טון פאר די קינדער, זענען זיי יעצט דערגאנגען אז די קלאוזד סירקוט טעלעוויזשאנס אין סקולס פלעגן ספייען אויף די קינדער און די מען האט זיך די טיטשערס און הואעווער זיי האבן זיך אינדזשויט באקוקן די אלע זאכן ווי די קינדער גייען אין טוילעט מיט אלעם. ס'איז מורא'דיג. און יעצט ארויסגעקומען נאך א גרויסע בולעטין אז אין די צייט ווען מארגערעט טעטשער איז געווען די פריים מיניסטער פון ענגלאנד האט די גאווערמענט באהאלטן די טשיילד סעקשועל אביוז אבער ס'איז לאו דווקא אז זי האט געמוזט וויסן דערפון. און ענגלאנד פיומט יעצט. בקיצור זענען זיי אויך ארויסגעקומען אז די טיטשערס האבן באהאלטענערהייט. געטעיפט און געווידעאטעיפט פֿינף און צוואַנציק קינדערגארטן טשילדרען אין די קלעס בעטרומס, הע עס איז געווארן לעבעדיג דא, נו סא יעצט דארף מען דאך שוין נישט שרייען, יעצט זעט דאך שוין די וועלט וואס דא גייט פאר, יעצט זענען זיי געגא דערגאנגען נאך א זאך אז זייער אסאך קינדער וואס מען נעמט אוועק פון די עלטערן דורך די טשילדרען פראטעקשאן סערוויס, דעי וויינד אפ טו בי טרעפיקד שפעטער מיט די גרעסטע מניוולים, ווייל די מניוולים טוען זיי אדאפטן, עד כדי כך זיי האבן דא געטראפן יעצט איינעם וואס ער האט נעבעך גערעיפט א קינד, און דאס קינד איז געווארן אביסל צעפידלט און צעחושט, און די עלטערן האבן עס נישט געקענט האלטן האבן זיי עס אוועק געגעבן צו אזא אדאפשן, און ווער מיינסטו האט אדאפטעד דאס קינד? דער זעלבער גוי וואס האט דאס קינד נעבעך גערעיפט! יא! די וועלט איז פאלינג אינטו פלעיס נאו. דאס האמער אונז געוואלט. יעצט, רבי לעזער בערלאנד האט חתונה געמאכט אן אייניקל אין ביי די גרעניץ פון האלאנד מיט בעלגיע, און די חברה האבן געשיקערט דארט פורים אויכעט, און די פאליס האט זיי פארטריבן פון דארט. זיי ביהעיוון נישט, זיי מיינען אז די וועלט איז נאך זייער. זיי מיינען זיי זענען דארטן אין די אלטשטאט ירושלים ווי זיי גייען זיך שלאגן מיט אראבס, סאו עניוועי די פאליס האט זיי אלע פארטריבן, און די וואך לכאורה דארף מען וויסן צו די גאווערמענט האט אנגענומען די אפיעל, ווייל די גאווערמענט האט געפסקנט אז לעיזער מוז צוריק פארן אויף ארץ ישראל, יעצט זיי האבן דאס אפיעלט, מען האט פֿערצן טאג צו אפיעלן, זיי האבן עס גראד אפיעלט, יעצט איז די שאלה וואס די גאווערמענט וועט אויף דעם ענטפערן. עפטער אלל, דער אלן דערשעוויץ האט זיך שוין יעצט איינגעלייגט, איינגעהויקערט ווי א מאלפע, סאו. היינט האבן זיי שוין נישט אזאלכע ווי מען זאגט טשענסעס. איך מאך א דזשאוק ווייל אלן דערשאוויץ איז נישט דארטן. אלן דערשאוויץ איז אין אמעריקע.
יעצט אזוי ווי איך האב גערעדט וועגן פורים אז מען זאל נישט שיקערן, מען זאל נישט געבן קיין וויין, אלקאהאל, אסאך מענטשן קאלן מיך אפ, איך פאלג אייך, איך מאך שוין נישט יארן קידוש אויף וויין ווייל איר האט געזאגט אז נישט. יעצט ס'איז געווען דעם פורים איז געווען א מורא'דיגע זאך. זייער אסאך ישיבות האט מען אריינגענומען אסאך עקסטרע העלפ מען זאל וואטשן. אויף די בחורים זאלן נישט טרינקען צופיל, און אז טאמער טרינקט ער יא זאל ער חלילה נישט אראפפאלן, ער קען זיך דאך דעם קאפ צוהאקן, און מ'האט אויך נישט געלאזט אז פרעמדע בחורים זאלן אריינקומען אין די ישיבות, ווייל זיי ברענגען אריין אלקאהאל, סא זיי זאגן אז ס'איז געווען א ממש א שיינע זאך וויאזוי די ישיבות האבן גענומען די גאנצע זאך אין די הענט אריין, יו ווייסט נישט, ער וויל ווערן אינוואלווד מיט א שלעכטן חבר. וואס וועט אים מאכן משכב זכר, צו ער האט ווען ער וועט האבן א חבר וואס האט ליב צו טרינקען אלקאהאל, צו ער וועט האבן א חבר וואס וועט האבן דראגס, מען דארף זייער זייער שטארק וואטשן. יעצט ישיבה ווארלד נא זאגט אז ברוך השם זייער אסאך ישיבות האבן געהייערט ספעשל העלפ אז מען זאל נעמען קאנטראל פון די מענטשן וואס זאלן צופיל אלקאהאל טרינקען, ווייל ווען ער ווערט שיכור ער פאלט אראפ קען ער זיך דאך דעם קאפ צוברעכן אויכעט. זיי האבן אויכעט אלע ישיבות געהאט אנגעזאגט אז מען זאל נישט אריינלאזן קיין סטרעינדזשערס, און מען האט געהאלטן מער ווייניגער א שטארקן קאנטראל. ס'איז ממש א נחת אז דאס האלט שוין דא. די ישיבות ווייסן שוין זיי מוזן אריינברענגען העלפ און אזוי ווייטער. ס'איז דא א מורא'דיגע זאך אין האלאנד האט מען יעצט געטראפן זייף פון אידן. דאס איז די RIF דאס מאכט ריין אידיש פעט און דאס איז א זאך וואס די דייטשן האבן נעבעך געמאכט פון אידן. זיי האבן געמאכט פון די אידישע פעטן האבן זיי געמאכט נעבעך זייף, סאו די גאנצע וועלט שאקלט זיך יעצט פאר אזא זאך, יעצט איך אני לי כשלעצמי איך זעה נישט וואס יעדער ציטערט אזוי, אז מען נעמט א יונגל און מען מאכט מיט אים הוצאת זרע לבטלה דאס איז אויכעט ריין אידיש פעט, כ'מיין זרע דאס איז אויכעט פעט, ס'איז אן אנדערע מין פעט, סאו פארוואס יענץ מעג מען משחית זיין ארצה און די. אידן וואס זענען געהארגעט געווארן האט מען אראפגענומען פון זיי די פעט און מ'האט געמאכט דערפון זייף איז עפעס א גרעסערע פראבלעם? כ'זע נישט דערפון, איך זע ביידע, איך זע אז ווען מ'איז מכשיל א בחור מיט הוצאת זרע לבטלה איז עס דער זעלבער חטא, נאר דער עולם פארשטייט עס אנדערש. יעצט, ס'איז דא פון די רבנות איז יעצט ארויסגעקומען י"ב אדר, דאס איז פאר פורים תשע"ה רעדן זיי ארום וואס ס'גייט אלס פאר אינעם עולם הכשרות, ס'איז ממש ס'איז א א שרעק, מען ברענגט אריין אלע מיני אוילן, טרייפענע, מען האט געכאפט יעצט אין די מסעדה קאבאב אין ירושלים וואס ער האט טרייפענע שמאלץ, מיט דעם האט ער געמאכט די קאבאב, אויכעט האב איך ענק שוין געזאגט וועגן די פליישן פון פאראגוויי, אלעס איז טרייפע, נאכדעם איז דא, מען האט יעצט געכאפט, ס'דא. כרובית, כרובית, דאס מיינט קרויט, כרוב, אונטער נאמען טל פארנעס, קיצור מ'האט אריין געברענגט פון אויסלאנד און די רבנות זאגט ס'האט זייערס א צעטל און ס'בכלל נישט געווארן איינגעפאקט דורך קיין שום מין רבנישע קערפערשאפט. און דאס ווערט פארקויפט יעצט אינגאנצן לאנד אלס כשר לפסח. נאכדעם איז דא, ס'איז דא אזא זאך וואס הייסט כרוב אדום, דאס איז רויטע קרויט. דאס קומט פון א פאבריק וואס דאס הייסט טעמים, ס'האט הכשרים פון אסאך רבנים, שרייבן זיי דא אז די קאמפעני איז אין ראשון לציון, זיי געבן א טעלעפאן, זענען משווק סלטים שונים ללא תעודת כשרות, זיי געבן ארויס סלטים אן קיין שום הכשר, אבער למעשה אויף זיין צעטל שטייט יא הכשרים. פשט איז זיי זאגן אז סאיז ליגנט, דער גאנצע לעיבל איז איין שטיק שקר, ער האט דארטן פון כשר פרווה בהשגחת הרבנות אלפי מנשה, און אויכעט פון שלמה מחפוד, דאס הייסט רבנים האט ער גענוג, סאיז נאר נישט דא קיין רבנים וואס זיי גייען דאס באקוקן, נאכדעם איז דא אזוי, זיי האבן אזא זאך וואס דאס הייסט היתר מכירה, די רבנות ערלויבט אז טאמער מטראגט עס אריין צו זיי צו אן אוצר בית דין, א גאנצע זאך. יעצט זעהן זיי אז מען שיקט ארום אין די גאנצע וועלט סחורה מיט זייער היתר מכירה וואס דאס הייסט היתר שיווק לסחורה חקלאית און למעשה זיי ווייסן אינגאנצן נישט פון דעם עס קומט אויס אז דא אין חוץ לארץ איז געבט מען אונז צו עסן די אלע שמיטה פירות פון ארץ ישראל און יעצט קומט דאך נאך אויכעט פסח און אז ס'קומט אריין אלע פאלשע הכשרים איז רבותי וואו געפין מיר זיך אונז יעצט. טאמער ס'איז אמת דאס אלעס וואס די רבנות זאגט אז מען טוט אונטער זייער רוקן מען נעמט זייערע לעיבלס ביז מען כאפט איז עס אויך א ביזנעס איז דא נאך מורא'דיגע חששות ס'איז דא א חשש פון טבל עס איז דא א חשש פון ערלה עס איז דא א חשש פון שמיטה יעצט ס'איז דא אזא זאך וואס גייט ארום ס'האט זיך פארקויפט זייער גוט פאר מרור ס'איז געווען די בעסטע סאלאט וואס איז דא עס איז געווען פון גוש קטיף. יעצט גוש קטיף האט מען צירוק געגעבן, בקיצור איז דא איינער וואס ס'מאכט היינט ס'הייסט סאלאט קטיף דאס קומט פון משק הילמאן אין מושב בית אלעזרי איז בקיצור פון דארטן קומט ארויס אסאך פאלשע סחורה וואס האט בכלל נישט קיין שייכות מיט סאלאט קטיף משק הילמאן, און ס'איז אן ערנסטער פראבלעם. דער פראבלעם איז קודם כל ווייל יעצט איז שמיטה, שמיטה. אפילו די וואס זיי פארלאזן זיך אויף א היתר מכירה, דארף דאך דאס זיין אויסגעהאלטן און ס'דארף האבן א שטרענגע השגחה אז אלעס ווערט געטון אזוי ווי די הלכה. און נאכדעם מען שיקט דאס ארום אין די גאנצע וועלט, און ס'איז דא די אלע חששות וואס כ'האב שוין פריער געזאגט. די חששות פון טבל, ערלה, און אויכעט שמיטה. יעצט, ס'דא נאך א קאמפעני וואס הייסט יבולי שילת בערבון מוגבל, בהנהלת מר חגי מאודי, און דארט האט מען אויכעט געטראפן אסאך געפאקטע זאכן וואס דאס איז נישט געווען בכלל אונטער השגחה. יעצט, אונז זאג מיר עלינו לשבח נאכן דאווענען. ס'דא א קאמפעני וואס ס'הייסט עלינו, און זיי געבן אויך ארויס פראדוקטן. און עס איז בכלל נישט כשר. נאכדעם איז דא נאך א זאך וואס מען האט יעצט געטראפן, ס'הייסט סאלאמאן קאוויאר, C-A-V-I-A-R, ראשען טראדישענעל סטייל, דאס איז אזאלעכע טונא מיט אלע אנדערע זאכן, וואס דאס ברענגט מען אריין אויף ארץ ישראל. בקיצור, ס'איז אויכעט דא אזאלעכע זאכן וואס דאס הייסט געוויסע טונא סאלעט, עגס סאלעט, אנדערע זאכן, למעשה איז דער וואס ער ברענגט עס הייסט יורי דאון.

זעקס, דאס איז דזשון דרייסיג טווענטי טערטי, איז במילא איז אזוי, אדער איז עס פונקט אזוי כשר ווי ס'איז געווען ביז יעצט מיטן הכשר במילא דארף ער נישט טשענדזשען די לעיבלס, אדער קען זיין ניין אמאל איז געווען כשר און היינט איז נישט כשר אבער ער טשענדזשט נישט די לעיבל ווייל ער האט נאך פון די אלטע לעיבלס, מ'האט געכאפט דא מיט א. פינף זעקס יאר צוריק אז מ'האט פארקויפט סאלאמי בהשגחת ר' חזקל ראטה, חזקל ראטה ווייסט שוין נישט וויאזוי סאלאמי זעהט אויס, ער איז שוין נישט אין מיעל מארט איך ווייס נישט וויפיל יארן, בין איך געגאנגען איך האב אנגעקאלט מיעל מארט איך פארשטיי נישט ר' חזקל ראטה איז היינט רב המכשיר? זאגט מען ניין דאס איז אין אלטע לעיבלס נוצט מען דאך, דאס הייסט מיט אנדערע ווערטער די לעיבל איז נישט מחייב אז די פראדוקט וואס איז דא אין דעם איז כשר, די לעיבל איז א לעיבל און די פראדוקט מוז נישט זיין כשר. יעצט איז דא נאך א גרויסע קאמפעני סאלאטינא און ס'הייסט אויך קארמעל, ס'האט א הכשר פון די רבנות, ס'איז געפעלשט, ס'איז נישט כשר. יעצט אין ארץ ישראל גייט דרייט זיך ארום אזא הכשר פון א קאמפעני ס'הייסט פעלא שאף, ס'איז אין מושב ניר צבי. בקיצור זיי טוען ארויסגעבן דזשעלעטין. דזשעלעטין, זיי זאגן אז דאס איז כשר, מען נוצט עס צו קאכן און צו אלעס וואס מען דארף. יעצט, די דזשעלעטין קומט פון בקר, און זיי זאגן אז זיי האבן הכשר פון די רבנות, און די רבנות זאגט אז קיינמאל אין לעבן האבן זיי נישט געגעבן קיין הכשר און מען זאל עס נישט נוצן אז ס'איז כשר. נאכדעם איז דא נאך א זאך, ס'הייסט סענדוויטש בוטיק. חבי ת ירק פון וועלכע סענדוויטשען? ס'שרייבן רוב אז ס'איז פרווה, מ'האט געכאפט אז זיי נוצן דעם הכשר פון די רבנות, די רבנות ווייסט אפילו נישט ווי די קאמפעני איז. נאכדעם איז דא, לעצטנס האט מען געכאפט, ס'איז דא אזאלעכע דאקטער ענדערסען, ס'איז דא א, ס'הייסט האיכות הגרמנית, ס'איז דא אזאלעכע העלט פודס, און דאס ווערט פארקויפט אונטערן הכשר פון חוג חתם סופר בני ברק, און אויכעט פון די או יו. פון אמעריקע.
למעשה מען זאל וויסן אז די אלע זאכן איז האט מען קיינמאל זיי נישט געגעבן קיין הכשר און זיי האבן אפילו נישט געוויסט אז מען נוצט זייער נאמען און מען גיבט ארויס דעם מין פראדוקט איז במילא ס'איז גרויסע צרות רבותי. יעצט איז דא נאך א זאך ס'דא צוויבל און דו ווייסט צוויבל האט אינעווענדיג דעם. דעם שדרה מוז מען ארויסשניידן, די גמרא ברענגט אין מסכת עירובין לגבי אן עירוב אז דאס קען האבן א ווארעם איז. באט עניוועי, עס איז דא צוויבל וואס מען ברענגט אריין פארטיגע צוויבל, און דער וואס ער ברענגט עס אריין הייסט ישראל פעלדמאן, און ער שרייבט ס'איז כשר פרווה און כשר לפסח ללא חשש לינה. בקיצור, און דאס האט נישט קיין הכשר, און ער ניצט א הכשר כשר פרווה, און ער נוצט די רבנות, אבער די רבנות שרייט אז זיי האבן קיינמאל אים נישט געגעבן קיין הכשר. נאכדעם איז דא א קאמפעני פירסט וואן וואס מאכן ליטש, ליטש, גאנצע ליטש מיט א סירופ קל. נאכדעם איז דא א אנדערע וואס זיי מאכן זיתים, זיתונות, באליזאנע. נאכדעם איז דא וואס זיי מאכן ארטיטשאקס און ס'איז אונטערן נאמען פאנטי. די אלע זאגן אז זענען כשר און די רבנות ווייסט אינגאנצן נישט אז. מען נוצט זייער הכשר. יעצט איז דא, דאס איז נאר די פרוכטן און וועדזשטעבעלס וואס, יעצט קומט אריין די בוטשעריי, איז דא א גרויסע שלאכט הויז אין חיפה, און זיי שיקן ארויס פאר שווערע געלטער פלייש, בקיצור עס איז געווען יעצט א מיטינג, און מען האט צו נאכגעקוקט און מען איז געוואויר געווארן אז. זייער פלייש וואס איז טרייפה שיקן זיי ארויס אויף חוץ לארץ, און זיי שיקן ארויס פלייש וואס איז נישט מער ניכר, זיי טראגן עס מיט די זעלבע טראקס וואס זיי טראגן די כשר'ע טראגן זיי די נישט כשר'ע, ס'איז דא אן קיין ניילאנס געפאקט, זיי דעליווערן עס אין די סטארס, און ווער ס'בעט וואס ער וויל דאס געט מען אים, ס'איז נעבעך א ביטערע זאך. יעצט למעשה די רבנות וויל אז מען זאל ארויפשרייבן אז דאס איז בשר ללא השגחה, אבער זיי מאכן מיט דעם א גרויסן טעות, ווייל איך געדענק אין אונגערן, איך בין געווען אמאל, איך בין געווען מיט אסאך יארן צוריק מיט הרב הצדיק ר' בנימין זאב זוסמאן זכר צדיק לברכה, איז געווען דארטן אין די גאס ווי ס'איז דא די שול, און דארט האט זיך געעפענט א סטאר אן איזרעילי א פארעך, און ער האט ארויף געשריבן בשר ללא כשר, האט זיך געעפענט א טרייפע סטאר, איז געווען אפען שבת, רב האפמאן האט אים זיכער נישט געגעבן א הכשר, האט ער ארויס געשריבן דאס פלייש איז נישט כשר, ויהי היום איז האט ער געזען ווי עס גייט אריין א איד וואס איז געקומען אויף קברי צדיקים, א וויליאמסבורגער צו א בארא פארקער, גייט אריין ער וויל דארט אראפ גיין, וויל דארט אראפגיין, זאגט אים ר' בנימין זאב, דאס איז דאך נישט כשר, זאגט ער, איך האב דאך געזען דא כשר, ער האט געשריבן אויף פיר שפראכן אז ס'איז נישט כשר, אבער דער איד ווייסט נישט וואס ס'איז נישט, ס'איז יא, ער האט געזען כשר האט ער געוויסט אז ס'איז כשר, ס'איז א גרויסע פראבלעם דאס, און ס'איז נישט אין דער ארדענונג, כל פנים אונז זעמיר אויף גרויסע צרות, יעצט ס'איז דא א קאמפאני ס'הייסט סחוט טרי, דאס איז אויסגעקוועטשטע פרוכט און וועדזשטעבלס. איז די קאמפעני איז בארקאן די שטייט אונטער די השגחה פון די רבנות בקיצור זאגט די רבנות אז ס'איז דא אסאך זאכן וואס זיי מאכן אזוי ווי אויל מיט אנדערע זאכן תפוז טרי עפל דזשוס און זיי האבן נישט קיין שום אחריות אויף די אלע אנדערע זאכן עניוועי וואס דאס זאגט אונז איז אז בעסיקלי זענען די בעלי בתים און בעל הבית זיי געבן נאר פארן רב אויכעט ווייסט אזוי ווי מ'זאגט מ'געט פאר די מאפיא אויכעט אבער בעסיקלי איז עס גרויסע פראבלעם. יעצט עס קומט נאך א פסח איז דאך נאך דא א פראבלעם מיט פסח אויך, און ממילא עס ס'קומט נאך צו א פראבלעם מיט פסח אויך איז א גרויסע פראבלעם, וואס עסט מען? מען זעהט ס'איז דא וואס זיגלען פון בעזעמס פון אלעם, ס'איז גארנישט מיט נישט די גאנצע זאך, יעצט דאס וואס איך האב פארגעליינט איז א בריוו וואס האט ארויסגעגעבן יצחק יוסף,

טייג האט מען נישט אראפ גענומען קיין געהעריג הפרשת חלה, מ'האט נישט באקוקט צו ס'איז נישט דא ווערעם אין די אלע זאכן, למשל די דזשעמס און אויכעט די אלע זאכן, דא איז פארוויקלט מיט אזויפיל אזויפיל און אזויפיל לאוין דאורייתא, סאו רבותי, וכי תאמרו מה נאכל? ס'איז די שווערסטע קשיא אין די תורה. דער וציויתי את ברכתי קען נישט ווערן בקיום נאר ווען אונז טוהן מיר די אטמאסט זאגט דער אייבישטער האסט געטוהן וויפיל דו האסט געקענט וועל איך אריינקומען אבער סתם אזוי גייט דיר דער אייבישטער נישט געבן קיין וציויתי את ברכתי איז רבותי ס'איז צרות ווי א בארג דער חילוק איז נאר אזוי איצעלע פומפ קען זיצן און אונז געבן טרייפות און ער זאגט גארנישט און אזוי אויך איז דער באטערער מיטן וואלווער רב מיט די אלע שקצים די קענען אונז געבן טרייפות. הערשי פרידמאן דארט מיט דעם ווייסמאנדל מיט זיין זון, זיי געבן קאלטבלוטיג צו פרעסן טרייפות. משה פינקל ווייל ער איז געווען א צדיק, ער איז געווען א צדיק, ער האט פארכאפט גאר, ער האט געזאגט די דעוויל גאט טו מי, א איד וואס האט פארגעלערנט א שיעור דף יומי יעדן טאג, און ער האט געדאווענט ראש השנה יום כיפור פארן עמוד, און ער איז געווען א צדיק, ער איז נאר נעבעך דורך געפאלן. ווייל ער האט געזאגט רבותי איך בין דורך געפאלן און ער איז געלאפן אין גלות און ער איז אונטערוועגנס געשטארבן זיין ווייב האט אים איבער געלאזט און זי איז געווען נאך א גרעסערע צדיקת ווי ער זי האט געשריגן ביי די דין תורה אז אפילו דאס קלייד וואס איך האב אן וויל איך אים צוריק געבן ווייל איך האב מכשיל געווען כלל ישראל בטריפות דאס הויז האט זי איבער געלאזט זי האט עס נישט געוואלט קענען און ער איז געווען דער צדיק ער איז נאר דורך געפאלן אבער ער איז א צדיק. דער באטערער רייט אויף אונז און ער געבט אונז טרייפות, ער מיט זיינע קינדער, און די זעלבע אויכעט די אלע בעלי מכשירים און בפרט נאך אויף פלייש, און זיי זאגן גארנישט אויס. ווען ס'איז געווען דעמאלטס די פרשה פון די מילכיגס, איך האב פארפירט וועגן די סטראבעריס, אז מ'טאר נישט אריינלייגן אין די אייזקרים, און איבעראל. איז דער מאגרעווער, דער גארער וכתם, האט געשריגן ס'איז נישט דא קיין כשר'ע סטראבעריס, ער איז אליין געפארן אויף מעקסיקא און ס'איז נישט דא. אפאר וואכן שפעטער איז ער געווארן דער בעל המכשיר אויף די סטראבעריס אויף די אייזקרים און אויך אויף די יאגערט. פארוואס? ווייל דער וואלעווער, דער וואלווער רב האט געזאגט ער וויל עס נישט געבן קיין הכשר דערויף. האט מהדרין געזאגט דו ביסט משוגע איך וועל פארלירן די צוויי מיני. ברענד די סטראבערי אייז קרים און די יאגערט? אה, בקיצור דאס וועט נישט זיין, איז ער געגאנגען און ער האט געטוישט דעם דרייווער און האט אריינגענומען דעם מאגרעווער וואס האט געטענה'ט ס'איז נישט דא קיין כשר'ע סטראבעריס, דאס איז בשאט נפש, דאס איז נישט קיין דזשאוק, און אונז גיימיר האבן יעצט א פסח און מ'וועט אריינפרעסן פון אלע טרייפות. און די זעלבע איז מיט די מצות, דער דער איז דא דא איינער דער אברהם לאופער ער איז ביזי אריזאנע שמאריזאנע, אונזער פראבלעם איז אריזאנע, גיי ארום מיט א זאך, ס'איז דא אזא זאך וואס מען קען קוקן די היץ פון יעדן אויוון וועסטו זעהן די היץ איז נישט אין דער ארדענונג, ס'איז נישט גענוג הייס, ווייל דער שיבער וויל נישט ס'זאל זיין צו הייס ווייל ער קען נישט שטיין לעבן דעם אויוון, און גיי ארום וועסטו זעהן אז עס מאכן אונזערע לשמה מצות ווערט געמאכט דורך רוסישע וואס זענען בועל עריות יעדע נאכט. אין קיק אן די נעגל עסטו זעהן אז סאיז זייער לאנגע נעגל עס איז דארט דא אינטער דעם טייג אין אזוי איז דא נאך הינדערטער אין הינדערטער זאכן אין די מעיל וויאזוי מען האט עס געברענגט אין ווי מען האט עס געהאלטן אין סזאל נישט זיין צי פייכט סאיז געווען ערגעץ אין א בעיסמענט אין סאיז מסתם שוין געווארן נאס דורך אין דורך איך געדענק ווען איך בין געווען א יונג פלעגט מען אין לעפקאוויטש'ס סעלער אויף לי אין ראס פאקן די התאחדות'ס צוקער אין די התאחדות'ס זאלץ. און אינטערעסאנט, דער רבי האט געזאגט, כ'וועל נישט געבן הכשר אויף פסח פון די התאחדות, נאר אויף צוקער און אויף זאלץ. און דאס איז געווען דעמאלס ווען אונז האמיר געגעסן אין לעפקאוויטש'ס בעיסמענט גודי'ס, קענדי'ס, פאפקארן און בעיגעלס, און אונז האמיר געפאקט. אונז האמיר עס געפאקט. קיינער זאל מיר נישט זאגן דארט איז געווען, ווייל כ'האב עס נישט געהערט, כ'האב עס געזען, איך בין דארט געווען. איז אראפגעקראכן אין בעיסמענט און מ'האט עס געפאקט. לאזטס אפ מיט די אלע זאכן.

ס'איז גארנישט דא רבותי, און מען פארט טיף טייער אין דרערד, און דאס איז וואס מען זאגט אז מטהר טמאים, און מטמא טהורים, אונז מיינען מיר יעדער הכשר איז כשר, ס'איז נבילה און טריפה, ס'איז גארנישט מיט נישט, נעבעך נעבעך וויאזוי אונז זעהן מיר אויס, שוין האטס מיר אלע א פרייליכן שבת, און ס'זאל זיין מטהר טמאים מטמא טהורים, באומר קדוש, כל טוב.